א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. יעצט ברוך השם ס'רוקט זיך שוין, אין בני ברק האט מען ארויס געשטעלט צעטלעך אין די גאסן, ס'דא אין רחוב בית הלל ארויס געשטעלט א גרויס צעטל הודעה ואזהרה לכל תושבי האזור, ס'איז א ווארענונג פון די אלע וואס וואוינען אין די געגנט, מסתובב כאן בשכונה ס'דרייט זיך דא איינער אין די שכונה, איניש דלא מעל, א מענטש וואס איז אן א. ווען מען זאגט ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש, ער טוט זאכן וואס מען טאר נישט, כבר כמה ילדים נפגעו על ידו, עס איז אסאך קינדערלעך געשעדיגט געווארן דורך אים, השם ישמרנו, על כן מבקשים מהורים, בעט מען די עלטערן, לגלות עירנות יותר, זאלן מער זיין aware, ולפקח על בניהם ובנותיהם, זאלן קוקן אויף די יונגלעך און די מיידלעך ולהזהירם מאוד מאנשים זרים, נכתב בצידו מצלמות נסתרות הניחו באזור, מען האט געלייגט מצלמות. געהערט נסתרות. דאס איז אין רחוב בית הלל. יעצט, דער שטיינעמאן זאגט אז מען זאל נעמען די בחורים און מען זאל זיי שיקן אין מיליטער, דארט וועלן זיי ווערן אויסגעהיילט, זיי וועלן ווערן מענטשליך. כפנים, די ליטווישע שעמען זיך מורא'דיג מיט דעם, ווייל ער גייט דאך אראפ ממש ווי א. אזוי ווי יוחנן כהן גדול וואס ער איז געווארן א צדוקי נאך פ' שנה, און זיי הייבן שוין אן צו דרייען, מען האט אים אינטערוויוט, אין אזא צייטונג זקניך ויאמרו לך, און זיי זאגן ער האט דאס נישט געזאגט, און אהער און אהין, ער דרייט שוין, אה, צוביסלעך ס'קומט שוין ארויס. עניוועי, ס'דא אן אנדערע דער נייער רב פון מיליטער, ער איז דער נייער רב יעצט געווארן, ער זאגט אז בשעת מלחמה מעג מען כאפן אראבער און מען מעג זיי רעיפן, ווייל על פי תורה איז דאס מותר. הא הא האט ער זיך יעצט איינגעקויפט מפטיר, א מזל שטיינעמאן ציט צוריק בחורים טארן נישט גיין אין מיליטער, ווען נישט וואלט דאך געווען יענער חורבן. יעצט לעיזער בערלאנד סוט יעצט די תקשורת אז מ'זאל זיי באשמוצן אויף א גארנישט, און ער זאגט זיין זאך איז אזוי ווי דרייפוס, יעדער ווייסט די מעשה מיט דרייפוס, יעדע הונדערט יאר מוז זיין אזא זאך, ער האט אלץ די גוזמאות מיט די מעשיות, עניוועי ער פארט נישט אין ערגעץ. יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, משה רבינו וואונדערט זיך פארוואס זענען די אידן אזוי צוקלאפט און צושלאגן מער ווי אלע פעלקער, ער געזען ס'דא מוסרים זאגט ער יעצט פארשטייט ער אלעס. שטעל דיר פאר ווי ווייט אז מ'איז א מסור, ווי ווייט מ'קען פארשטיין אלע גזירות פונעם אייבערשטן אויף מענטשן וואס זענען מוסרים. ס'איז אנבעליוועבל. די זעלבע אויכעט, מסור מיינט נישט נאר ער גייט מסר'ן, מסור מיינט מ'לאט נישט גיין צו די פאליס ווען מ'ברויך, מ'הארגעט אפ א קאמיוניטי. און איך האב ענק אייביג געזאגט. וואן דעי יול פעי פאר איט. יעצט איז דא אין צייטונג אין לאנדאן אז די ענגלישע גאווערמענט גייט יעצט צושפארן די בעלזער תלמוד תורה און די סקול, פארוואס? ווייל זיי לערנען נישט אבאוט סעקס מיט די אלע זאכן, יעצט האט עטס ענק איינגעקויפט מפטיר. ווען איך בין געשטאנען כ'האב מיך געבעטן ביי ענק קינדערלעך ס'זאל נישט צוקומען צו די גוים, לאמיר האנדלען מיט דעם ענין טשיילד סעקשועל אביוז און עדיוקעישן פאר קינדער, האט עטס געלאכט, יעצט לאך איך ליידער פון ענק, ס'א ביטער געוויין נעבעך. יעצט גייען זיי זיין ענקערע בעלי בתים. איך האב געוואלט זאגן די וואך איז ו' חוקת, דאס איז דעם פרייטאג ו' חוקת, איז געווען אסאך פראגראמען אויף אידן צו גיין, מען האט פארברענט די ספרים הקדושים, מען האט פארברענט דעם רמב"ם, מען האט פארברענט דעם ש"ס, ווער ס'איז מעביר סדרה ליינט אין תרגום שטייט אזוי, דא גזרתא דאורייתא, דאס איז געווען א גזירה פונעם אייבערשטן, יעצט זענען דא אסאך פשטים, דא איין טייטש אז דער אייבערשטער האט געוואלט ס'גייען נעבעך גרויסע דינים אויף אידן, פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געוואלט משה רבינו זאל אריינגיין אויף ארץ ישראל? ווייל ווען משה רבינו בויען דעם בית המקדש וואלט אין כל אומה ולשון וואלט עס נישט געקענט אנרירן, אנבעליוועבל, וואס וואלט דער אייבערשטער ווען געטוהן? שטאט ס'זאל צוברעכן דעם בית המקדש וואלט ער נעבעך געמוזט אומברענגען כלל ישראל. און דאס איז געווען א חסד השם וואס דער אייבערשטער האט געטוהן אז משה רבינו איז נישט אריין אויף ארץ ישראל נאר יהושע בן נון, און נאכדעם וואס שלמה המלך האט געבויען דעם בית המקדש נבוכדנצר האט אויסגעליידיגט אלעס, דעם ים של שלמה, די אלע זאכען האט ער'ס אוועק געטראגען אויף בבל. אזוי שפך ידו על עצים ועל אבנים. יעצט למעשה איז געווען א גזירה פון הימל מען זאל פארברענען די ספרים נישט חלילה מען זאל פארברענען כלל ישראל דאס איז איינע פון די טייטשען דא גזרתא דאורייתא כ'וויל זאגען פארן עולם ס'איז שוין יעצט ביינאכט געווען אין פראנקרייך ס'איז שוין געווען ו' חוקת

איך פלעג קיינמאל נישט קראסען אין פראנט פון א קאר וואס עס שטייט ביי א רעד לייט, ווייל ווען איך גיי ווען אין פראנט פון א לייט וואלט מיך איינער אראפ געפארען אויף טויט און געזאגט ס'איז געווען א מיסטעיק, אזוי ווי מירון האט איינער געוואלט עס טוהן, ער האט געזאגט וועגן כבוד בית בעלז מעג מען הרג'נען א מענטש, עניוועי איך גיי אייביג צווישען צוויי קארס און איך געב אכטונג, אז איך זאל א שנעלן גיי טאן, ער זאל חלילה נישט אריינקוועטשן, נעבעך איך געדענק ס'איז געווען איינער וואס א קאר האט געמאכט א שארט סטאפ און ס'איז געווען א שניי און ס'האט געגליטשט און ס'האט נעבעך גענומען דעם יונגל און אראפגעהאקט ביידע פיס, סא וואטש איך שנעל אדורכצולויפן פון צווישן די צוויי קארס, און איך גיי קיינמאל נישט וואו ס'איז דא נישט געפארקטע קארס, טאמער יא גיי איך ממש לעבן די סטארס, היינט איז שוין נישט אזוי געפערליך ברוך השם, אבער איך זאג וויאזוי איך האב געלעבט אזא לעבן פון טעראר פון די סאטמארע רוצ רוצחים. און די זעלבע דארפט עטס יעצט אנהייבן אזוי צו לעבן יעדער איינער, ווייל וואס עטס האטס געטון צו מיר, צאלט ענק דער אייבערשטער צוריק, ווייל עטס האטס נישט געהאט קיין שום רעכט מיט מיר צו טשעפען. עניוועי, כ'האב ענק געזאגט אין די קעמפס מוז מען אויך וואטשן, כ'האב געזען מ'האט איבערגעפיקסט סאטמארע רעבינ'ס הויז דארטן אויף פינף הונדערט בעדפארד עוועניו האט מען געלייגט דריי אייזערנע פאולס, ס'איז זייער גוט דאס, ווייל טאמער חלילה א קאר פארלירט קאנטראל און ער פארט אריין אין הויז, און וועט נאך אראפפאלן אויכעט דעם בארג און אפאר מענטשן געהארגעט ווערן, עס איז א פאבליק פלאץ, זייער א מורא'דיגע גוטע חכמה דאס געווען צו טוהן, און דאס דארף מען וואטשן איבעראל וויאזוי עטס קראסטס, ווען מען קראסט, און מען דארף וואטשן די קעמפס מיט גארדס, כ'האף זיי זאלן האבן אזאלעכע סנייפער גאנס, ווייל ווען יענער קומען מיט א סנייפער גאן און דו'סט קומען מיט א פאו פאו פאו מאשין, דאס איז א דזשאוק, די אלע זאכן דארף מען זייער אובאכט געבן רבותי. און ס'איז אין א גרויס געפאר, אלע גוים אין אמעריקע זענען אין געפאר און מכל שכן די אידן, און דאס איז וואס עפ"כ כעס איז, ס'איז שורה מורא'דיגע דינים, און דער אייבערשטער ווארט אז מ'זאל געבן א קלאפ, זאגן רבונו של עולם איך געב מיר א קלאפ אין הארץ, כ'האב געטון וואס כ'האב געטון, באט אונז זעמיר ווייטער דיינע קינדער, און מ'דארף אנהייבן התמדת התורה אביסל, ס'איז זומער מ'מעג אביסל שפילן באל, מ'מעג אביסל גיין שווימען, אלעס איז ריכטיג, אבער איין זאך רבותי, ס'זאל צוריק אריינקומען אין יעדן אהבת התורה און התמדת התורה. און דערציילט ער ר' יוסף חיים זאנענפעלד פלעגט זיבן מאל דורכלערנען יעדן בלאט גמרא, אזוי אז ווען ער האט גענדיגט שס יעדעס יאר האט ער זיבן מאל גענדיגט שס. איינמאל האט ער צאמגערופן ירושלים אז ער גייט מאכן א סיום השס. האט מען געפרעגט די רבי ענדיגט דאך יעדעס יאר וואס איז די גרויסע גדילה גייסט יעצט ענדיגן שס? זאגט ער יענעם שס ענדיג איך ווייל איך האב מיינע שיעורים יעדן טאג, דעם יעצטיגן שס וואס איך גיי ענדיגן דאס האט געדוירט מער ווי א יאר אבער דאס איז געווען פון צוגע'גנב'עטע מינוטן וואס איך האב געכאפט דא א מינוט און דארט א מינוט, ס'שטייט קבעת עיתים לתורה, קבעת איז א לשון גנב'נען, וואס שטייט דארטן רשי ברענגט דארטן קבע את קבעיהם נפש אין פרשת דברים. אז דער אייבערשטער באשטראפט א דיין אז ער נעמט אים צו דעם נשמה טאמער פסק'נט ער פאלש, איז קבעת האסטו גע'גנב'עט עיתים צייט לתורה, שטייט אויכעט אל תאמר זאלסט נישט זאגן לכשאפנה ווען איך וועל האבן צייט אשנה וועל איך לערנען ווייל שמא לא תפנה איז טייטש די וועלט ווייל אפשר העסטו נישט האבן קיין צייט דאס קען מען דאך קיינמאל נישט לערנען איז דאס זייער א טיפע טייטש ס'שטייט אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, אפשר וויל דער אייבערשטער אז ווען ס'איז לא תפנה, ווען דו האסט נישט קיין צייט, זאלסטו אריינכאפן דריי מינוט, נישט מער, אבער די דריי מינוט זאל זיין אראפגע'גנב'עט פון דיין געהעריגן סקעדזשול, אריינגעלייגט אין די תורה. סאו רבותי, די וואך איז חוקת, חוקת איז די פרה אדומה, ס'שטייט נישט זאת חוקת הפרה, נאר זאת חוקת התורה, הגם די פרה אדומה איז דאך א חוקה, דארף דאך שטיין זאת חוקת הפרה. ס'שטייט זאת חוקת התורה. די תורה איז די גרעסטע חוק וואס איז דא. אונז זענען מיר מקבל אויף אונז דעם עול תורה, און מיט דעם ווייזט מען פארן אייבערשטן אז אפילו די מצוות וואס אונז פארשטייען מיר נישט האלט מיר אויכעט. נישט נאר מצוות וואס מען פארשטייט, גוים האבן אויכעט. יעדע רעגירונג האט זיך אירע געזעצן, ווען נישט איז דאך נישט דא קיין וועלט. קען מען דאך מיינען אז אונזערע זאכן וואס אונז פירן מיר זיך איידל האט צו טוהן מיט וועלטליכע זאכן, זאגט דער ברטנורא משה קיבל תורה מסרה ליהושע אז אפילו אבות האט ער אויכעט באקומען פונעם אייבערשטן, דאס איז תורה, די תורה איז אלעס א חוק, וועדער איט מעיקס סענס אר נאט ס'איז די זעלבע חוק, ווייל דאס וואס ס'מאכט סענס ווייסטו נאכנישט ווי טיף דאס איז נאך און נאך און נאך און נאך און נאך אזוי אז דארפסט אנקומען אויף א פלאץ זאגט שלמה המלך נאך אלע גרויסע חכמות אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ס'איז גאר ווייט כ'האב געמיינט כ'וועל קענען ס'איז דא מחלוקת אפילו צו משה רבינו האט יא געוויסט דעם סוד פון פרה אדומה צו נישט ס'איז דא וואס האלטן אז אויף די וועלט האט ער עס נישט געקענט משיג זיין נאר דאס וואס מ'זאגט פרה שעשה משה במדבר ווייל ער האט משיג געווען די העכסטע מין פארשטענדעניש וואס א מענטש קען אין א גוף צוקומען. און זיין גוף איז שוין געווען קודש קודש קודש, די מדרש ברענגט אז אין די אויבערשטע העלפט איז ער געווען א מלאך און די אונטערשטע העלפט איז ער געווען א גשמי, אז על כל פנים דארף מען וויסן ס'איז ערנסטע צייטן, ס'איז חוקים, ס'קומט אמאל דינים, און מ'דארף זייער זייער זיין ריין און נישט טון זאכן וואס מ'דארף נישט צו דערצערנען דעם אייבערשטן, בפרט נאך יעצט איז דאך תמוז, חודש תמוז, דער נביא ברענגט. געזאגט, ועבדתם את התמוז, תמוז איז עבודה זרה, די אייבערשטער האט נאך נישט געוואלט זאגן פארן נביא אז זיי האבן געדינט עבודה זרה האט ער געזאגט ועבדתם את התמוז, תמוז איז זייער זייער א שלעכטער חודש ס'איז מרמז אויף ביטערע צרות, תמוז איז געווען מ'האט געמאכט דעם עגל און האט משה רבינו צובראכן די לוחות און מ'איז ארויף געגאנגען אין די מיטלסטע פערציג טאג איז דער אייבערשטער נישט געווען מרוצה מיטן, ניין ניין ס'איז נישט געווען אזוי פויגלדיג רבותי. לכו נא ונוכחה יאמר השם, לאמיר זיך אביסל אויסטענה'ן און דורכשמועסן, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט א זומער, מען זאל קענען אביסל באקומען פרישע לופט, מען זאל קענען ארויסגיין אין די גאס, פארן אין קאנטרי, אבער לאמיר עס נישט אביוזן מיט שיקסעס און מיט זונות, און פארקן די פרוי אין קאנטרי און זיצן און זינדיגן אין שטאט, און שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב ענק געזאגט, אבאמא האט געזאגט די גאנצע אמעריקע מוז אננעמען די דזשענדער לאו, גאנץ אמעריקע מוז עס אננעמען, נו נו אונז האמער עס אלע אנגענומען, יעצט ווי קומען מיר אן? אין פראנקרייך קודם איז שוין דא פֿינף און זיבעציק טויטע, דאס איז שוין אן א באמבע, א טראק! ס'איז א שרעק, ונתתי שלום בארץ, דאס איז נעבעך בטל געווארן, אין די גאנצע וועלט גייט נעבעך א אומגליק וואס גייט פאר, היא התחילה בעבירה, אבאמא האט עס אנגעהויבן און ער האט אונז געפינישט פאר גוד. שוין, יעצט עמער גיין ווייטער. ס'איז אויך געווען די געוועזענע וואך די יארצייט פונעם ליבאוויטשער רעבן ר' מנחם מענדל, איך בין געגאנגען צו זיין ציון מתפלל זיין, אזוי ווי כ'האב שוין אמאל מתפלל געווען דארטן און די תפילות זענען געענטפערט געווארן, און כ'וויל ענק זאגן אז ס'געווען כ'קען זאגן צוואנציג פראצענט, פון אלע מיני חסידות'ן, וויזשניץ, סאטמאר, יעדער איז געקומען. למעשה פאר א צוויי ביז דריי יאר צוריק האב איך ענק פארציילט מ'האט נישט געקענט צוקומען צום אוהל, ס'האט געדויערט שעות, יעצט האט מען עס אזוי שיין מסדר געווען, מ'האט געקענט צוקומען אלעס, ס'איז געווען ממש א מחיה. מ'האט געקענט אריינגיין דריי מינוט, נאכדעם קלינגט א בעל, האסט געקענט זאגן צוויי דריי קאפיטלעך תהלים און מ'איז ווייטער געגאנגען, ס'איז געווען זייער שיין מסודר, די מענער, פרויען עקסטער אלעס. יעצט איך בין דארט געווען זונטאג בייטאג, ס'הייסט ס'איז געווען מער צייט עניוועי ווייל ס'איז געווען. מען איז געגאנגען דאנערשטאג נאכט וואס איז געווען פאר די יארצייט, שבת איז געווען די יארצייט, און מען איז געגאנגען דארטן מוצאי שבת און זונטאג, עניוועי איך בין געקומען זונטאג און איך בין דארט, נאכדעם וואס איך בין ארויס פון ציון קומט צו מיר צו עפעס א לובאוויטשער און ער זאגט מיר זאלסט וויסן, דא איז געווען נעכטן ביינאכט איז געווען א קאמאושען ווייל ס'איז דא דער וואס ס'טוט זייער שטארק קעגן די פעדעפיילס, פון קראון הייטס, ער איז שוין א חתן, דאכט זיך מיר ער האט שוין חתונה געהאט אין פלארידע, פלעגט ארומגיין איבעראל רעדן, למעשה האט ער געטראפן איינער פון די מלמדים פון חבד וואס ער איז א חזיר, ס'האט עהם אויך גע'חזר'ט, און ער האט געמאכט קולי קולות אויף אים, דו פעדאפייל גיי ארויס פונעם ציון, און יענער איז אזוי פארשעמט געבליבן אז ער איז אוועקגעלאפן. דאס איז אויך אן אימפראוומענט, מ'האט אים טאקע נישט איינגעזעצט אבער הער אויס, ער איז שוין נישט אזוי סטעיבל ווי ער פלעגט זיין, אבער ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך זאגן. איז צוגעקומען נאך פיר פינף לובאוויטשער חסידים און זיי זאגן מיר די זעלבע וואס דזשעיקאבסאן פלעגט זאגן, ער פלעגט זאגן זיינע דרשות, אונז האמיר מיט ענק מיטלייד און אונז וויל מיר עטס זאלטס גיין פאר העלפ, און די רבי האט אונז געלערנט יעדער איד איז א איד און א מעשה און א געשעפט. האב איך זיי מסביר געווען אזוי, ס'איז דא א פיו סטעידזשעס, ס'איז דא א סטעידזש אין די צייט ווען ס'איז געווען די ד' מיתות בית דין איז אזוי, ווען איינער האט בועל געווען אן אשת איש איז זיך אים געקומען מיתה, מען האט אים געהאלטן דריי רגלים אין ירושלים און יעדער האט געזעהן פלוני נסקל ווייל ער האט דאס און דאס געטוהן, שוין, דעמאלטס וואלט איך אויך געהאט מיט אים א מיטגעפיל און איי וואלד פיל סארי פאר הים טו מעס אפ א לייף אריינצושטופן אין א נקבה א האלבע מינוט טו לוז יור לייף, איז סטופיד, יו אווער קראסד די באונדעריס ענד יו פעיאינג א העפטי פרייז. יעצט וויאזוי איז אבער ווען מ'האט דעם חזיר נאך נישט איינגעזעצט, צו מ'האט אים נישט געווארנט מיט וועלכע מיתה און ער האט אפגע'הרג'עט אפאר פרויען און מ'קען אים נישט הרג'נען ווייל מ'האט אים נישט געגעבן די ריכטיגע התראה, דעמאלטס פילסטו אויך שלעכט פאר אים? ניין, ווייל דעמאלטס האט ער א גאן און ער גייט ארום שיסן מענטשן, דעמאלטס מוז מען אים אפשטעלן. ווען דיין רחמנות קומט אריין איז נאכדעם ווען מ'האט אים שוין דן געווען, מ'גייט אים שוין ארויסטראגן למיתה, ער איז שוין נישט דעינדזשער פארן ציבור. איך האב זיי געגעבן א שיעור דארטן אינדרויסן ביים ציון, דארט איז דא אזא א בית מדרש. האבן זיי זיך דעמאלטס אויפגעוועקט, יו נאו יור רייט, יעצט רעדסטו אזא שפראך וואס אונז האמיר קיינמאל נישט געכאפט און קיינמאל נישט פארשטאנען, יו אר וואן הונדערט פערסענט רייט, ווען דאסקאלאוויטש זיצט אין דזשעיל, צו דארטן וועבערמאן זיצט אין דזשעיל, איז ער א רחמנות ביי אונז אלע. אונז האמיר מיט אים גרויס מיטלייד אז פאר אריינשטופן אין א צוועלף יעריג מיידל הי שוד פעי סאטש א פרייז, ער איז א טאטע פון קינדער א זיידע פון אייניקלעך ער קען נישט זיין ביי קיין שמחות ער איז צוגעשפארט דארט נאכער ער איז שוין טאטעל מענטלי דיפרעסט אויכעט, דען ווי אלל העוו מיטלייד, דען ווי אלל פיל סארי פאר הים. פארשטייסט? אבער נישט בשעת ווען עס איז נאך אין טרענזיט און יענער לויפט מיט א גאן און שיסט מענטשן, ער לויפט מיט א גאן וואס איז געמאכט פון פלייש און פון הויט מיט א ערבה, אוי דעמאלטס דער איז נאו מערסי. און לאמיר זאגן פאר די ליובאוויטשער, כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען ביי אונז אין וויליאמסבורג א איד, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ביקאז די גאנצע משפחה איז עניוועי דאון די טובס, אייבי בעיבי שטיין איז אויך אין די משפחה געווען איינער וואס ער איז געווען א משכב זכר'ניק און ער האט געוואוינט ער איז געווען איך ווייס צוואַנציק יאר אלט און ער האט געוואוינט אין ווילידזש שטעל דיר פאר מיט א גוי פון פֿינף און זעכציק יאר קוק קוק וואס א א משוגענער ער איז געווען ויהי היום פארט ער אין קאליפארניע דארט איז זייער ווארעם א גאנץ יאר גייט ער צו צום ליבאוויטשער שליח און ער זאגט איך וויל שלאפן ביי דיר אין די סוכה. נו, דער ליובאוויטשער שליח קען דאך נחום ראזענבערג, איך האב אים דארט געהאלפן וועגן א מקווה, קאלט ער מיך אפ, זאג איך אים, ער איז א געי, ער איז א פעגעט, איר לאזט אים אריין, יור דזשעפערדייזינג די גאנצע קאמיוניטי, די גאנצע בית חב"ד מיט אלעם. בקיצור, ער האט מיך געפאלגט, מ'האט אים ווייטער געשיקט לופטערן. פארשטייסט? האב איך געזאגט דעם ליובאוויטשער. ווען יענער איז נאך אין טרענזיט קענסטו נישט זאגן יעדער איד איז גלייך און דאס האט דער רבי געמיינט. באלאוני! קודם האט עס דער רבי נישט געמיינט. און ווען אין צייט פון בית המקדש וואלט מען יענעם געגאנגען הרג'ענען כאטשיג ער איז א איד, מ'וואלט נישט אנגעקומען מיט די האול ניין יארדס. און טאמער זאגט עטס אז דאס האט דער רבי געמיינט זענט עטס אלע ראונג אין אנדערסטענדינג דעם רבי'ן. יור ראונג. דזשאסט לייק מ'האט געמאכט יעצט אן עירוב אין קראונהייטס. ס'איז א מורא'דיגער חורבן דער עירוב. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא היינט אין אסאך באנגעלאו קאלאניס, מ'האט געמאכט יעצט אין וואודרידזש אן עירוב, מ'האט צוזאמגענומען באנגעלאו קאלאניס, דער וואס האט געמאכט דעם עירוב דער איז נישט קיין בן תורה, דער איז אן עסקן, און ממילא איז די פשט אז אפילו אין די קאלאני אליינס טאר מען אויך נישט טראגן, ווייל אויב ס'איז נישט דא א געהעריגער עירוב צו דער עירוב איז נישט כשר און מען פארלאזט זיך אז דאס איז די שטאט'ס עירוב, ווערט אסור יעדער איינער וואס ס'האט א באנגעלא און די אלע דעוועלאפמענטס ווערן זיי אסור איינער פארן אנדערן און מען טאר נישט טראגן. נאר אזוי ווי ס'איז שוין דא איבעראל הדיוט קופץ בראש איז געקומען רב וואזנער'ס דעיס דער וואס האט עס געמאכט אין די קאנטרי נישט רב וואזנער סתם אן דא איז געקומען ר' וואזנער'ס א זון, בן ציון וואזנער. און ער איז געגאנגען מאכן אין קראונהייטס אן עירוב, דאס איז אזא חוצפה די וועלט האט עס נישט געזען, דאס איז הא משל למה הדבר דומה אז מדינת ישראל זאל אויפשטעלן א טוריסט העדקווארטערס אין וויליאמסבורג, עטס וועטס עס צולאזן? ניין אונז זעמיר קעגן די מדינה. דער ליבאוויטשער רבי האט קלאר געזאגט ער וויל נישט קיין עירוב. געגאנגען מען האט גענומען אין קראונהייטס און געמאכט אן עירוב, ס'איז אנבעליוועבל, די בית דין פון קראונהייטס איז ארויס קעגן דעם, באט כ'וויל ענק עפעס פרעגן, עטס זענטס ליובאוויטשער חסידים, וואו איז ענקער רבי'נס טיטשינגס? עטס האלטס דאך יא מיט מיטן רבי'נס טיטשינגס, סאו פליז דאונט מיסאינטערפרעט דעם רבי'נס טיטשינגס, ענד דאונט מיסאינטערפרעט וואס די רבי האט אונז געלערנט אז מען דארף ליב האבן יעדן איד, דאס איז נאר בעושה מעשה עמך, טאמער ס'איז נישט עושה מעשה עמך איז ער אינגאנצן נישט קיין איד, מען דארף אים ארויסרוידעפן פון די קאמיוניטי, ווען נישט וועט ער אונטערברענגען די קאמיוניטי. און יעצט אז ס'קען קומען איינער און מכשיל זיין בחורים אדער מיידלעך, זאל מען אונז זאגן אז דאס האט די רבי געמיינט אז מען מוז זיי מקרב זיין, דאס איז פאלש אפגעלערנט דעם רעבן, און לערנט עס ניט אזוי אפ ווייל ס'עט ניט זיין גוט. יעצט דער וואס האט געשריבן דער הייסט מיסטער סיוואלד, איך האב הנאה.

צפון ונגבה. יעצט איך בין דא געפארן אוט אוו טאון וועגן א מקווה, דא דא דער רב וואס ער פירט דא די קהילה פארציילט ער מיר אז ער איז געווען יעצט אין ארץ ישראל א וויזיט אזוי ווי אלע רבנים פארן, און ער איז געווען אין איינע פון די חשוב'סטע אידישע שטעט וואס איז דא איז ער געווען אויף שבת, און דער באלעבאס אוינט דארטן אזא שטיקל מלון, א שטיקל פרעס אפאראט, לכבוד שבת געט מען צו פרעסן, און למעשה דער משגיח איז דארט דא א מענטש, אבער מען איז געוואויר געווארן אז דער משגיח איז גאר דער אונער, סאו שפארט ער זיך איין דאפלט, ער דארף נישט האבן קיין משגיח, און ער איז דער אונער, מאכט ער פון ביידע זייטן געלט. אבער דאס איז נאכנישט אלעס, דאס איז נאר העלפט פון דעם פראבלעם, די אנדערע העלפט פון פראבלעם איז אז ווען מען איז דאס געוואויר געווארן און מען געגאנגען מ'האט ארויסגענומען די ווידיאו צו זעהן צו אלעס איז געווען שבת ווי עס דארף צו זיין, ווייל אויב דער משגיח איז דער אונער קען זיין מען מוז זיך כשר'ן די כלים, מענטשן האבן נישט געוואלט באצאלן, עניוועי. טו מעיק די ווערי לאנג סטארי ווערי ווערי שארט, געעפנט די ווידיאו האט מען געזעהן א שבת אינדערפרי צינדט ער אן דארטן דעם טאפ פונעם טשולענט, ער האט אנגעצינדן די הייסע וואסער פארטאגס זעקס סאו אז ס'זאל זיין ווען דער עולם קומט, ענד דיס איז וואט איים טרייאינג טו טיעטש די פיפעל, ס'איז ביג טיים פראבלעמס אלל אלל אווער, דאס איז איינע פון די ערליכסטע און די אידישסטע שטעט אין ארץ ישראל, ס'איז נישט לאמיר זאגן איך ווייס דארטן עפעס א שטאט ווי ס'וואוינען נישט קיין אידן צו ס'וואוינען נישט קיין היימישע, רבותי, ס'צרות ענד ווי ניד ביג טיים טשעינדזשעס. יעצט, כ'האב ענק געזאגט פאריג וואך און פאר צוויי וואכן ס'איז דא א מוסד, מיידל שולע, וואס האט גענומען געלט סיי פון די מדינה און סיי פון סאטמאר, קיצור מ'האט אריינגעקוקט דערין מ'האט געזעהן אז ס'איז אמת, ס'קאכט זיך גאנץ ארץ ישראל, כ'הער מ'שיקט יעצט אראפ פיר קאפאציטעטן, זאלן זיך אומקוקן צו ס'איז אמת. יעצט טאמער טרעפט זיך צו אז ס'איז אמת, וואס גייט עטס טון? עטס גייט צוריק בעטן דאס געלט? זיי מאכן נישט צוריק געבן, זיי האבן נישט. יעצט לאמיר גיין ווייטער, די שפעזנס ענק אראפצופארן מיט ענטערטעינען טי ען אי טרעוול ענד ענטערטעינמענט מיט אפאר זונות אין ארץ ישראל קאסט דאך מער וויפיל זיי האבן גע'גנב'עט, סאו דזשאסט פארגעט אבאוט איט און גייטס נישט. און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך, טאמער גייט עטס נאכקוקן ווער ס'נעמט קענט עטס נאכקוקן תולדות אהרן נעמט אויף זוויל, אזוי הייסט עס, יעדער נעמט, ס'איז נישט דא איינער וואס ער נעמט נישט, סאו הערטס אויף צו שיקן ענקער געלט, איך זאג שוין לאנג מ'דארף אינוועסטן אונזער געלט דא, מאכן דא ישיבות פאר שוואכערע בחורים, תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס, סאו רעדטס ענק נישט איין אז נאר דער מוסד נעמט, ס'האט מיר דערציילט איינער, איז אביסל עלטער פון מיר שוין, ער זאגט ער האט געלערנט אין קאטאמאן, ס'איז געווען א תלמוד תורה, ס'האט געהייסן דעם רעבינ'ס תלמוד תורה, אין די מינוט ס'איז געווען אריינגעשריבן אז דער דיען איז יואל טייטלבוים, און זיי האבן גענומען גרויס געלט פון די מדינה, זיי האבן גענומען געלט, זיי האבן געשריגן זיי נעמען נישט, א צייט מ'האט עס אויסגעהאלטן, אבער זיי האבן גענומען געלט פון די מדינה, סאו ביי דעם האלט מען יעצט. שוין, ברוך השם ס'איז שוין דורך די שבעה. ר' מנחם אירנשטיין, ער איז די טאטע פון די אסתי וויינשטיין, בקיצור די גערע רבי האט אים אנגעזאגט אז ער טאר נישט מער דאווענען פארן עמוד, און ער איז אויכעט אויס דער קאנדאקטער פון די גערע ניגונים, וואס ער טוט עס שוין יארן און יארן, פארוואס? וועגן די נעגעטיוו פאבליסיטי וואס זיין טאכטער האט געמאכט, דאס איז עס, מען וויל אלעס באהאלטן, און קיינער כאפט נישט אז עטס טוטס ענק נאר אליינס וויי, יעצט איז ווידער געשטארבן א בחור, חיים, זיין טאטע הייסט יצחק יעקב דייטש, און די לוויה וועט זיין היינט מ'עט אים באגראבן און מ'עט מאכן א שווייג. באמת, איך געדענק מיט יארן צוריק, זייער אסאך יארן צוריק, איז געווען א גאנצע קלאס פון בית יעקב פון גער, מיט א גאנצע קלאס פון בחורים פון גער, פון די ישיבה, און ס'איז געווען זנות גלאור, ווער ס'געדענקט די פרשה, ס'איז געווען זנות גלאור, נאר אין גער געט מען ס'א שנעלן שטיל אפ און ס'פארט ווייטער, באט איטס סטיל ראנג. איטס נאט סופאוזט טו בי הידען, איטס סופאוזט טו בי ווארקט וויט. יעצט דאס וואס די בחורים האבן מזנה געווען מיט די מיידלעך האט גארנישט צו טון מיט די תקנות, נאר ס'האט פארזוימט פיל, דער בעל דבר טאנצט ביי יעדן, און מ'דארף זייער וואטשן, און צו חינוך דארף מען פארשטיין וויאזוי מ'טוט עס, און נאך א זאך. עטס מיינטס אז אסתי וויינשטיין דאס איז עס שוין? וואטש ס'גייט קומען יעצט וואן עפטער די אדער, ס'גייט קומען נאך, ס'איז שוין דא נאך א פרוי וואס ס'איז די זעלבע פרשה ווי וויינשטיין און זי טענה'ט אז גער זוכט איר לעבן, מ'וויל איר הרג'נען, ס'עט קומען ס'עט קומען מ'קען עס נישט פארשווייגן, אזוי ווי מ'האט געוואלט פארשווייגן אז ס'איז דא סעקשועל אביוז אין די קאמיוניטי האט מען געקענט? ניין איין משוגענער ראזענבערג האט געזאגט ס'איז דא, די גאנצע וועלט האט געטענה'ט ס'איז נישט דא און היינט שרייט יעדער יא ס'איז דא. געווען, עס איז דא, און מען טרייט צו פאררעכטן. מיט יארן צוריק האט מיר איינער געזאגט איך זאל אריינגיין אין בני ברק צום גערער רבי'ן איך זאל אים פארציילן מיינע צרות, זאג איך אים איך גיי נישט, פרעגט ער מיך פארוואס נישט, זאג איך אים ווייל איך ווייס נישט ביי וואס ער האלט, קען זיין ער האלט פונקט ווי די אלע אנדערע רבנים מיט רעבעס, קען זיין ער וויל עס אויכעט פארשווייגן. און יעצט זעהסטו ס'איז די זעלבע זאך איטס אלל די סעים. מענטשן פרעגן מיך האסט געזעהן וואס סקווער האט געטוהן? זיי זענען קליגער חלילה פון דעם רבונו של עולם? עפרא לפומא, דער אייבישטער זאגט אנוכי זאגט די גמרא דאס איז נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית איך האב געשריבן די תורה און איך האב עס געגעבן פאר די אידן און זיי לאזן אויס איבעראל אהער און אהין כ'האב זיי געוואלט זאגן זיי קענען זיך איינשפארן זיי דארפן נישט דרוקן נייע חומשים שבועות האב איך געזעהן ווי א איד קומט אין בית מדרש מיט דעם אלטן צופליקטן תיקון לליל שבועות וואס האט אויסגעזעהן ווי ס'איז זיבן הונדערט יאהר אלט, פרעג איך דעם איד בסך הכל ביסטו פינף און פופציג יאהר אלט און דו האסט דאך נישט אנגעהויבן צו זאגן תיקון לליל שבועות ווען דו ביסט געווען צען, האסט דאך אנגעהויבן צו זאגן ביי די בר מצוה און העכער, און וויאזוי האסטו אזוי צוצעריסן דעם תיקון לליל שבועות? זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך נוץ פאר מעביר סדרה זיין יעדע וואך אויך, איז טייטש ער איז מעביר סדרה נאר פון די ערשטע דריי פסוקים אין די פראנט און די לעצטע דריי פון די בעק, סאו וואס האט סקווער געדארפט דרוקן נייע ספרים, נייע א חומש, האסט געקענט דרוקן תיקון לליל שבועות און נאר לערנען די ערשטע דריי און די לעצטע דריי פסוקים. אזאלעכע צודרייטע חברה, איך זאג אייך באמת, פלעגט לערנען אלע ישיבות כתובות, מ'האט געלערנט דער חתם סופר האט געלערנט הלכות נדה אין בית מדרש אין די ישיבה, יעדער ווייסט פון תורה ווערט מען נישט א שייגעץ. און פון אינטערנעט אפשר יא און אפשר נישט, אבער אז די מלמדים האבן געפאטשקעט די קינדער פון דעם ווערט מען זיכער א שייגעץ. יעצט כ'האב באקומען אינסייד אינפארמעישאן, ס'איז געווען דער וואלאווער רב, ער איז געווען זייער א שטרענגער בעל מכשיר, און מ'האט דאך נישט געקענט פון אים אויסהאלטן. מען האט אמאל געהאלטן מען טאר נישט נוצן סטראבעריס ווייל ס'האט ווערעם האט ער עס אראפגענומען פון די מארקעט, אייזקרים האט ער אראפגענומען, ער האט אראפגענומען די יאגורט, בקיצור עס איז געווען זייער שלעכט מיט דעם דורכצוקומען, איז דא עפעס א רב וואס ער הייסט דער ראגראווער באגראווער איך קען אפילו נישט נאכזאגן דעם נאמען, ס'איז אזא מורא'דיגע שווערע נאמען אז העלפט פון די ציין זענען מיר געווארן לויז ווען מען האט געזאגט זיין נאמען, באגראווער, ניין מאגראווער, גראגראגראגרא. זענען זיי געגאנגען בחכמה און זיי האבן אים אויפגעבויעט. זיי האבן אים געבויעט און געבויעט און געבויעט און ער איז ארומגעפארן איבעראל זאגן דרשות און יעדער האט אים אויסגעהערט אזוי ווי מען טרינקט א דארשטריגער מים קרים על נפש עייפה, ווי א דארשטריגער מענטש אין א הייסן טאג טרינקט אביסל קאלט וואסער. יעצט זענען זיי געגאנגען און זיי האבן ארויסגעווארפן דעם וואלאווער, און דער מאגראווער געבט א הכשר אויף אלעם, ווערים, נישט ווערים, ער אליין האט געזאגט ס'איז נישט דא כשר'ע סטראבעריס, ער געבט א הכשר, סאו אויב אונז זעהן מיר אזוי אויס, רבותי וואס איז ווערט א הכשר? פארוואס זאל מען אונז נישט מאכן אזוי? לאמיר אונז אראפנעמען אלע הכשרים, קאסטן ווייניגער. יעדע כשר'ע פראדוקט איז דאך עניוועי נישט כשר, און פארוואס זאל מען ארויסשלעפן ביים עולם סתם געלט און פירן א גאנצן בודזשעט? יעצט איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי, איך זאג נישט אז מען זאל עס טון, ווייל מה דאך מיט א הכשר איז עס טרייפה, ווי זאל עס נאך זיין אן א הכשר? די זעלבע האט מען יעצט געטון אהרן, ער איז צוריק געגאנגען דארטן ווי ס'איז געווען נבילות און טרייפות אלע יארן וואס ער אליינס האט אזוי געזאגט, נאר געזאגט דער פעטער האט געגעבן נבילות און טרייפות אלע יארן, און אלל אוו א סאדען איז ער געווארן דער נייער בעל המכשר פאר רובאשקין. אייאווא, די אלע זאכן נעמען אוועק די אמונה פון כלל ישראל צו די רבנים, און עווענטשעלי העט יעדער איינער זאגן מה אהני רבנן, שטייט אין די גמרא בעקבתא דמשיחא, זאגט דארט אין די גמרא רעכנט אויס חוצפא יסגא מיט אלע אנדערע זאכן, און ואנו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, ס'היינט געקומען אזא מצב וואס דער עולם טראסט שוין היינט גארנישט קיין רב, ס'איז מורא'דיג. און וועגן דעם וועט עטס פארשטיין פארוואס דער עולם געט גט מעושה'ס, זענען זיי משוגע צו געבן גט מאיסור? זיי האלטן אז דעם רב'ס גט איז עניוועי גארנישט ווערד, און איך בעט דעם עולם מען דארף זיך. יעצט דאס איז דאס צוגעלייגטע, דאס איז שוין צוגעלייגט צום צוגעלייגט, יעצט גייען מיר ווייטער. אנהייבן צאמצונעמען און מאכן ארדענונג. יעצט דאס איז דאס צוגעלייגטע, דאס איז שוין צוגעלייגט צום צוגעלייגט, יעצט גייען מיר ווייטער. דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר דוד המלך אז שלמה המלך העט זיצן אויף זיין שטול און ער העט קיינמאל נישט אפשטעלן די מלוכה פון מלכות בית דוד. ווען דוד המלך האט אנגעהויבן צו ווערן אלט און מ'האט שוין געזען ער האלט ביים גיין פון די וועלט, איז געקומען אדוניהו און ער האט געזאגט, אז ער וועט זיין קעניג. יעצט חגית איז געווען דאס ווייב פון דוד המלך וואס איז געווען די מאמע פון. פון אדוניהו איז געגאנגען מיט נתן הנביא זאגן פאר דוד המלך ער זאל לאזן צוואה אז שלמה המלך גייט זיצן אויף זיין שטול ווען נישט גייט זיין יענע מלחמה. און אזוי האט ער טאקע געטון געלאזט צוואה אז שלמה המלך זאל זיצן אויף זיין שטול. שלמה המלך איז דעמאלטס געווען זייער א קליין יונגל, בעיסיקלי ער איז נאך געווען פאר די בר מצוה, געבויעט די בית המקדש איז נאך געווען פאר די בר מצוה לויט אסאך מדרשים. וואס איז געווען די שטארקייט פון שלמה המלך? שלמה המלך האט געזען אז ער דארף פירן כלל ישראל, נו ווי קען מען פירן כלל ישראל, איז דאך א יונג אינגעלע, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן, ער האט געהאט א חלום, און דער אייבערשטער האט אים געפרעגט וואס ווילסטו? נארמאל א יונגל בעט גאלד, זילבער, דעיס, יענץ. שלמה המלך געזאגט, רבונו של עולם, מיר זאלסטו געבן. א לב שומע, א הארץ וואס זאל דערהערן די פראבלעמען פון כלל ישראל. האט אים דער אייבערשטער געזאגט, ווייל דו האסט געבעטן אזא מין זאך, און דו האסט דיך אינגאנצן נישט אין זין געהאט, וועל איך דיר געבן אלעס וואס דו ברויכסט, נאר וואס א קעניג ברויך האבן וועסטו אלעס האבן. דאס איז שלמה מלך ישראל. יעצט, דער פסוק נוצט דאס ווארט. לב שומע, א הארץ וואס ס'דערהערט. שטעלן זיך אלע, דער מדרש איז גראד דארטן אין קהלה. וואס הייסט א הארץ וואס איז דערהערט? דער קאפ הערט דאך, די אויערן הערן, אבער נישט דאס הארץ. זאגט דער מדרש, די הארץ איז דער קעניג אויף אלע אברים. דער מדרש רעכנט אויס אז אלעס איז דאס הארץ. אז מען זוכט תאוות, ס'הייסט תאוות לבו נתת לו, א פסוק אין תהלים, הערן הערט דאס הארץ. ס'איז דא א פסוק לב שומע, דער מדרש רעכנט אויס צוואַנציק זאכן וואס ס'האט צו טון מיטן הארץ, גיי נישט יעצט זאגן דעם גאנצן מדרש ווייל נישט דאס איז דער מכיוון, אבער לב שומע פון דעם וויל איך רעדן, די גוים די פרייע זאגן העיקר הלב, האט מען זיי געענטפערט וועגן דעם האבן אזויפיל מענטשן אין אונזער דזשענערעישן הארט אטאקס, ווייל די גאנצע אידישקייט ליגט דאך אויפן הארץ, העיקר הלב, און די הארץ קען עס נישט פארטראגן. סאו דאס איז אויך א זאך וואס דאס הארץ טוט, ס'פירט אידישקייט. עניוועי, אונזער הייליגער רבי, ווער ס'געדענקט דער דברי יואל, איך געדענק, כ'בין געווען א יונגל, נישט קיין יונגל, כ'בין שוין געווען אין די יארן, נישט א בחור'ל, ווי דער רבי איז אוועק געפארן אויף פלארידע, ס'איז געווען תשכ"ח, בעפאר ער איז אוועק געפארן, איך געדענק נישט איז עס געווען פרשת שמות צו פרשת וארא, האט דער רבי געזאגט די לעצטע תורה וואס ער האט געזאגט, ברבים על כל פנים ביי שלשידעס, און ער האט נאך געקאכט, האט ער געזאגט אזוי. ס'איז דא א מדרש תהלים, די מדרש תהלים ברענגט א מעשה, א משל, ס'איז געווען א קעניג, וואס דער קעניג האט געמאכט א גרויסע סעודה פאר די גאנצע שטאט, און האט יעדן איינגעלאדנט, בקיצור, דער עולם איז נישט געקומען, און דער קעניג האט זיך מורא'דיג געשעמט, לאדנט איין די גאנצע שטאט און קיינער קומט נישט, זיך געשעמט, ס'איז געקומען שוין פארנאכטס, און ס'איז אנגעקומען אפאר ארחי פרחניקעס, זיי האבן זיך נישט קומען בייטאג ווייל הע הע ווער ברויך זיי דען האבן, ווער רעכנט זיך מיט זיי, זענען זיי אנגעקומען, און דער קעניג האט געזען זיי זענען אנגעקומען, דער קעניג אנגעהויבן צו וויינען, ער האט געזאגט, קינדערלעך איך פריי מיך אזוי אז איר זענטס געקומען, ווייל ווען נישט עטץ בלייב איך דאך מורא'דיג פארשעמט, ארויסגיין א קול, דער קעניג האט גערופן יעדן, ער האט געזאגט ער מאכט א סעודה, און ס'אפי' נישט געקומען איינער, ס'איז דאך מיין אומגליק. אז עטס זענטס געקומען מיינט עס ביי מיר זייער אסאך, נישט נאר ס'מיינט אז עטס זענטס געקומען, ס'מיינט כאילו די גאנצע שטאט איז געקומען ווייל אזוי ווער איך נישט פארשעמט. אזא מדרש תהילים האט דער רבי געזאגט, און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, און ער האט געזאגט אזוי, ס'קומט צו עקבתא דמשיחא, אונז מיין מיר אז אונז זעמיר גארנישט, אזוי מיין מיר אונז, האט דער רבי געוויינט, זאגט ער, דער אייבערשטער וועט אונז מוזן געבן א יישר כח אז אונז זעמיר געבליבן אידן, אזוי האט ער געזאגט. ווייל שטעל דיר פאר די אלע ראשונים מיט אפילו פריער די תנאים די אמוראים אז אונז וואלט מען נישט געווען ביז צו די ענדע וואלט דער אייבישטער געווארן מורא'דיג פארשעמט ער איז געבליבן אן זיין תורה מיט אן כלל ישראל חלילה איז דער אייבישטער גייט אונז מכיר טובה זיין און זאגן א שכוח אז אונז זעמער געבליבן אידיש האט דער רבי געזאגט. כ'מיין די תורה איז געדרוקט זיכער אויב נישט איז דא אסאך וואס זיי געדענקען עטס געדענקטס פאר די. לעצטע סעודת הודאה וואס איז געווען אין סענט דזשארדזש, דער רבי נאך געווען געזונט, איז געווען דער בדחן וואס האט געזינגען דארט, האט ער געזינגען אוי פון הארצן טיפן טוען מיר רופן, יחי אדונינו מורינו ורבינו, מיר זאלן דערלעבן מיטן רעבן צו גיין אקעגן אקעגן משיח צדקינו, פון טויזענטער מייל פון ירושלים לונדון. און מאנטריאל איז מען זיך צוזאמען געקומען צו די סעודת הודאה, יעדער פארשטייט דאס גרויסקייט און דאס וויכטיגקייט, אליינס אז מיר זעמער אונטערן רבינ'ס השפעה. נאכדעם האט ער ווייטער געזינגען אוי אז אפילו משיח אליין וועט בלייבן שטיין, און ער וועט אנקוקן יעדן תלמיד באזונדער, ער וועט זיך צוזאמען קלאפן די הענט ווי מען האט אין אמעריקע געקענט מגדל זיין אזאלעכע קינדער. היי צוה צוה צוה צוה צוה ישועות יעקב. ווער ס'געדענקט עס געדענקט עס און ווער נישט איז אויך גוט. עניוועי. איך וויל ענק זאגן עפעס. אסאך מאל הייב איך אן צו טראכטן וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט מיט אזא מין געוואלדיגע באהאלטענע הנהגה, ווען א מענטש איז זיך מוסר נפש פארן אייבערשטנ'ס א זאך, עט די ענד זאגט דער אייבערשטער דו דארפסט שוין גארנישט טון, דו, ווי מען זאגט, ליין דיך שוין אן, רעסט בעק יעצט האב איך איבערגענומען צו זיין דער פיילעט, איך בין יעצט אין קאמענד, ס'איז דא למשל שטיינעמאן, איך האב מיך אנגענומען פארן, כ'האב געזאגט מען טאר נישט גיין אין צבא, אבער כ'האב געטענה'ט אז מען קען אים נישט אוועק מאכן אזוי ווי מען האט אים אוועק געמאכט, מ'האט אויף אים גערעדט כל דבר אסור, אלע מיאוסע ווערטער, האב איך זיי געזאגט אז דאס קען מען נישט טוהן, די חברה האבן געהאלטן ניין מען קען יא טוהן, מען מוז אים אוועק מאכן, האבן זיי אים גערופן ר' שטיינעמאן, פרעג איך אים וואס שטייט די ר', וואט דעז איט סטענד פאר, האבן זיי געזאגט שטייט ווער ס'רופט א חבר אדער א איד א רשע איז האט א גרויסן עונש, סאו רשע טאר מען נישט רופן, האט מען אים גערופן רייש, ס'איז אדער רשע אדער רעב, און איך האב זיי שטארק מוסר געזאגט, למעשה ווען אונז האבן זיך געשלאגן קעגן פעדעפיילס האבן אונז געמיינט מען שלאגט זיך מיט א חזיר מיט א גראבן בויך ברוך מרדכי לעבאוויטש, שוין אזוי האבן מיר געמיינט, יעצט פירט דער אייבישטער אליינס די מלחמה אונז טוהן מיר שוין גארנישט, כ'מיין מען טוט, מען לויפט נאך ארום, אונז כאפן מיר נאך מכות, אבער ס'הייבט אן צו אנפאולדן וואס דא איז פארגעגאנגען פופציג יאר. זיי האבן זיך בכלל נישט געשלאגן מיט ברוך מרדכי'ן, און אפילו נישט מיטן שטינקאטשער רב. איך וויל ענק זאגן נייעס וואס איז יעצט האט אף די פרעס. הערט אויס א מעשה. איך האב געזאגט פאריגע וואך אז מען דארף האבן אין יעדן הויף מענטשן וואס זאלן אויסהערן אויב א אינגערמאן גליטשט, אויב ער וויל נישט האלטן טהרת המשפחה, אויב א פרוי גליטשט אביסל. איך בין אוטדעיטעד מערטשענדייז. ליטל דיד איי נאו אז ס'איז דא אזא ארגענעזעישן. איך האב שוין געליינט וועגן די ארגענעזעישן א לאנגע צייט צוריק. ס'הייסט לב שומע. דאס איז דער פסוק וואס שלמה המלך האט געזאגט פארן אייבערשטן, געב מיר א לב שומע. יעצט, ס'איז יעצט ארויסגעקומען, מ'האט שוין א יאר צוריק געהאט זיי אויף די העדליינס, רוב רבנים אין ארץ ישראל פון די גרעסטע און פון די שענסטע זענען אינוואלווד אין די ארגענעזעישן. די ארגענעזעישן איז ווען א מיידל זעהט א בחור לויפט איר נאך, צו א טאטע לויפט איר נאך. איז וואס איך זאג ס'דארף זיין אייביג ס'זאל זיין וועם צו קאלן און די זעלבע אויך ווען א בחור זאגט אז א מיידל לויפט אים נאך און טשעפעט מיט אים די זעלבע זאך זיי האלטן שוין אן אסאך יאר אין די ארגענעזעישן ענד געס וואט די רבנים זענען אן טאפ אוו איט און זיי לאזן נישט ארויס געבן קיין שום אינפארמעישן פאר די פאליס שוין יארן ר' שטיינמאן מיט די אלע שיינע אידן זענען אינוואלווד איך בין אזוי צושוידערט און צו קאכט אין די מעשה ווייל ס'איז דא צווישן אסאך וואס געבן ארויס סברה הלכה זאכן פון וואנעט זאל איך גלייבן אז זיי זענען באגלייבט אויף עניטינג ס'שטערט זיי גארנישט אז מ'טוט רעיפן אידישע טעכטער מיט אידישע בחורים זיי האבן עס געבעקט און באהאלטן אלע יארן א יאר צוריק איז געווען ערנסטע קלאגעס קעגן זיי. כיכר השבת האט געמאכט א פרייוועט אינוועסטיגעישן אויף די אלע קאראפשענס און אויף די אלע שייגעץ שטיק וואס ס'גייט פאר. פאר, און זיי האבן עס געוואלט ארויסגעבן, האבן די רבנים זיי גע'אסר'ט אז זיי טארן עס נישט ארויסגעבן. יעצט באמת, ביטווין מי ענד יו ענד די לעמפ פאוסט, איך בין נאכנישט אזוי זיכער אז די רבנים האבן גע'אסר'ט וועגן דעם געבן זיי נישט ארויס, ס'קען גאר זיין מ'האט זיי באצאלט געלט, אזוי ווי אמאל שולזאן, ער פלעגט פאר געלט פלעגט ער אדער יא שרייבן אדער נישט שרייבן, אבער למעשה ס'איז א מורא'דיגע ביטערע פראבלעם וואס ס'גייט פאר. און שטעל דיר פאר זיי ווילן נישט ארויסגעבן די אינפארמאציע וואס די אינוועסטיגעישן האט אלץ אנגעצייכנט און וואס האט אלץ אויפגעקלערט, יעצט וואס האט די אינוועסטיגעישן געברענגט? ס'האט געברענגט אז זעקס און צוואַנציק רבנים, מגידי שיעורים, האבן מאנס געווען בחורים, הינט מיט ווינד, מיט פירער, און מאקלעוו יגדילאוו, און פאפנהיים, אלעס איז דארט פארמישט. אנבעליוועבל. און מען האט גארנישט געטוהן, מען האט געלאזט ס'זאל בלייבן שטילערהייט, ווייל די רבנים האבן געזאגט אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס, און מען האט נישט געלאזט די בחורים זאלן גיין צו די פאליס. שטעל דיר פאר, זענען געקומען די רבנים און זיי האבן געזאגט אז זאלן עס נישט טוהן, ווען נישט וועט מען זיך ווייס מען צו לייגן חרם צו מען צו כ'ווייס נישט וואס מען צו טוהן. און זיי האבן זיך דערשראקן, און ס'איז געווארן א שווייג. און ס'קען גאר זיין ס'האט גארנישט צו טון מיט שרעק, ס'האט צו טון מיט געלט, קען זיין זיי האבן אויך גענומען געלט. די גאווערמענט געט מיליאנס אוו דאלערס פאר סעיפטי פאר טשילדרען, און זיי גייען עס אפשטעלן. יעצט איז דא אזויפיל וויקטימס, און יעדער שרייט איך האב גארנישט מיט די רבנים, איך וויל דזשאסטעס. יעצט טוט זיך אין ארץ ישראל אזא מין אויפשטאנד, דא וועט ארויסקומען אזאלכע רבנים, קניעפס. סקי מיט שלעבסקי מיט דרעפסקי דאס איז נאך קליין געלט ווער סהאט דאס אנגעפירט מיט זייער רשעות סאיז אנבעליוועבל יעצט ווען סוועט ארויסקומען דער אמת'ער פרצוף פון די רבנים עמיר זיך אונז אנקוקן רבונו של עולם וויאזוי האמער אונז געקענט לעבן אין אזא שפלדיגן דור און אונז האמער נישט אפילו איין רב וואס ער איז ערנסט און וואס האט אונז צוגעהאלפן. יא, אזוי ווי אפרים ניימאן האט געזאגט, אז אפילו משיח אליין וועט בלייבן שטיין און ער וועט אנקוקן יעדן תלמיד באזונדער, ער וועט זיך צאמען קלאפן די הענט ווי מען האט אין אמעריקע געקענט, ער וועט זיך צאמען קלאפן די הענט ווי מען האט אין די גאנצע וועלט געקענט מגדל זיין אזאלעכע קינדער. אונז האמיר נישט קיין שום סופארט געהאט פון רבנים, אן די קאנטרערי האמיר געהאט רשעים, קניבסקי, בלעבסקי, שמעבסקי, די אלע רשעים זענען געווען לינקע חברה, און יעצט וועט ער פארשטיין פארוואס א רב האט נישט מורא געהאט מזנה צו זיין, זייער פשוט פארוואס, ער האט געוויסט ער האט יעדן ארגאניזעישן אין די פאקעט, און יעצט גייט עס ארויס קומען ביטעליך, האהא יעצט איז עס. אין די גאווערמענטס הענט און מען פייט אלעס העס טו קאם אוט, נישט נאר דער חזיר וואס האט געטון וואס מען טאר נישט, נאר ווער ס'האט אפגעשטעלט משבש הליכי חקירה, זאלט איר געדענקען. דער ארגאניזעישן הייסט לב שומע און דער אמת'ער נאמען זייערער איז לא שומע. דער הייליגער באשעפער עט אונז נישט קענען גענוג באדאנקען אז אונז האבן זיך געשלאגן פאר זיין תורה בעקבתא דמשיחא, ער עט אונז געבן אן עקסטערן שכוח, אונזער שכוח עט זיין אסאך גרעסער ווי דער שכוח וואס ער עט געבן פארן ר' שמעון בן יוחאי און פארן אר"י הקדוש, ווייל זיי האבן געהאט מענטשן וואס זיי האבן געטוהן, למשל ר' אלעזר בן ר' שמעון איז נאכגעלאפן פעדעפיילס. ער האט אים פאר'מסר'ט פאר די רעגירונג און מ'האט געהארגעט איינעם, און יעדער האט געפרעגט וואס האסטו געטון? איז ארויסגעקומען אז ער האט בועל געווען א נערה מאורסה אום יום כיפור. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעדער האט צוגעהאלפן אז די תורה זאל קענען עקזיסטירן. אין אונזער דור האט קיינער נישט צוגעהאלפן. פארקערט, אלע רבנים כולם פה אחד, ימח שמם וזכרם, נישט נאר רייך שטיינמאן רייך אלע רבנים האבן מיטגעהאלפן, און אזוי זעהן מיר נעבעך אויס כלל ישראל, ס'איז אנבעליוועבל, אונז האבן זיך געשלאגן מיט די גרעסטע סמך מם וואס דער זוהר זאגט אויף זיי אז זיי זענען די עירוב רב, און יעצט טוט זיך עס אנטפאלדן ברוך השם. ס'איז געווען א איד, ער הייסט רבי חיים מאיר כהנא, און ער איז געווען א רוסישער, און מ'האט אים געפרעגט פארוואס פירסטו דיך אידיש, זיי האבן דיך במילא געוואונען די רוסן, האט ער געזאגט אונז וועלמער זיי נאך איבערלעבן, אונז וועלמער נאך איבערלעבן די. אלע רבנים די שקצים, און איך קער נישט וויפיל זיי האבן געלערנט, און צי מ'האט זיך איינגערעדט זיי האבן געלערנט תורה לשמה, ס'איז דא א איד וואס איז אראפ אין די היסטערי פון די גרויסע צדיקים, מ'האט אלץ גערעדט פון דביקות דביקות מיט די אלע זאכן, ער איז געווען א נואף, ער האט געטאטשט פרויען, ער איז אנטלאפן, ער איז געשטארבן אין וויען ערגעץ אין חוץ לארץ, אונז האמיר געמיינט אויף די אלע חברה זיי זענען זענען גארנישט, ס'איז נישט ווערד געווען די ערד זאל זיי טראגן אפילו, ס'איז אנבעליוועבל, הי הי, ס'איז אזא ישועה, דער אייבערשטער פירט עס ה' שם ילחם לכם ואתם תחרישון, ווייסט הייסט ואתם תחרישון, דארפט'ס אפילו נישט ברויכן קיין האטליין, עטס קענען שטיל שווייגן, דער אייבערשטער פירט עס א מחיה, דאס רשעות פון די רבנים איז זיך אזוי גרויס, אויסער די טשיילד מאלעסטינג וויל איך עפעס זאגן, איך האב יעצט געליינט אז די גאווערמענט האט פאר קינדער וואס די מאמעס ארבעטן, וועגן דעם האט מען דאך געמאכט די עה די קינדערגארטן פאר די קינדער, ס'איז געמאכט. ווייל די מאמעס ארבעטן. אין אלע פלעצער ווי איך ליין דא אין ניו יארק באקומט מען דאס אומזינסט. עס קאסט אפשר צוואנציג דרייסיג דאלער טרענספארטעישן אויב די מאמע קען עס נישט אליינס אריינברענגען. אבער ווען נישט איז אלעס אומזינסט. פארוואס זאלן אונזערע מוסדות וואס זיי נעמען דעם זעלבן פראגרעם זאלן זיי טשארדזשען געלט? אמאל האט מען געזאגט ווייל מען לערנט פון אידישקייט, מען לערנט אז בראשית ברא אלקים. היינט לערנט מען דאך דאס שוין אויך נישט. סאו וואס איז שלעכט אז מען געבט אומזינסט פארן עולם די אלע געלטער? דא איז דא איינער וואס ער לויפט ארום אה מען זאל נישט לערנען קיין עה א גאנצן טאג נאר לימודי חול, איך זאג אים דאס איז מיין פראבלעם? פראבלעם איז מען באראבעוועט דעם עולם און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איך וויל ענק זאגן איך האלט היינט ווען א אידישע טאכטער ברענגט א קינד אויף די וועלט איז אזוי גרויס ווי שרה רבקה רחל און לאה אונזערע מאמעס, גארנישט קלענער, וואס מען טוט מיט אונז, מען גנב'עט ביי אונז, מען ראבעוועט ביי אונז, מען גנב'עט אויף אונזער חשבון פראגרעמס, און אונז באקום מיר גארנישט פון די אלע זאכן, וואס באקום מיר אונז? אונז זעמער עבדים היינו לאהרן און לזלמן לייב און צום שאפראן רב פון די אלע שקצים, ס'איז אנבעליוועבל, ברוך השם איך הער מענטשן מופן שוין ארויס, מענטשן מופן אויף ניו דזשערסי און אנדערע פלעצער, דער עולם האט זיך שוין אויסגעלערנט, איך האב געזאגט פארן עולם, ווילימסבורג איז נישט פאר אונז, ס'איז געווען א שיינע אידישע שטעטל, אלעס איז פיין געווען, איז געקומען חיים משה פעלדמאן און ער האט פארקויפט פאר די ארטיסטן, נו באצאלט ער יעצט א פרייז, איך הער ער האט פארלוירן אין די הויעכע הויעכע נאמבערס אין די מיליאנס. ס'איז געווען איינער ווער ס'געדענקט דער ניישטיין, עטס געדענקטס אזא מענטש ניישטיין? רבי אברהם האט אים געשאלטן, די קאשוי רב האט אים געזאגט בוי עטס וועטס מצליח זיין בוי פאר אידן, איז ער געגאנגען עס פארקויפט פאר אן אנדערן ווייל ער האט דאך געהאט צוואה ער מוז פארקויפן פאר אידן, און יענער האט געמאכט דעם דריידערל, און רבי אברהם האט אים געשאלטן ברבים אין בית מדרש ימח שמו וזכרו, אוי ווי נעמט מען אהער אזא פאבליק שעלטערער, איך וואלט געוואלט ער זאל אויסשעלטן אלע רבנים. און היינט דער ניישטיין, אויסער דעם וואס ער איז א מחוסר לחם, איז ער נישט געזונט אויך נישט. און אזוי גייט געשען מיט אלעם, מיט פנחס ניימאן, מיט די אלע וואס האבן אונז בעטרעיד, כ'האב ענק געזאגט, עטס ווילטס מאכן געלט נאו פראבלעם, געטס אונז אז אונז זאל מיר מאכן ערגעץ א שטיקל שטעטל, ס'פעלט נישט קיין פלאץ, און כ'הער זאגן אז דער יאקאבאוויטש, דער רואה זונות, דער וואס ס'לויפט נאך נאך זיין שניר, איך הער זאגן אז ס'קומט זיך אים קרעדיט, איך הער זאגן ער האט געבויעט פאר די אידן די שענסטע אפארטמענטס, ער האט קיינמאל נישט אינזין געהאט צו בויען פאר אידן, נאר ער האט גענומען א ברכה ביי ר' אברהם לייטנער, דעמאלטס מיט יארן צוריק האט אים ר' אברהם געזאגט וועסט בויען פאר אידן, וועסטו מצליח זיין, און ער ברוך השם מצליח איבעראל, ער טוט זיינע עוולות אויכעט, ער פארקויפט דא פאר ארטיסטן דארטן, אבער על כל פנים, עפעס טוט ער פאר אונז, נישט פאר מיר, פאר כלל ישראל. איך האב נאך אלץ נישט ביי זאלי קיין וואו צו דאווענען ווייל זאלי האט ארויסגעגעבן א חרם, איינער זאגט מיר איך זאל קומען וואוינען אויף דזשערזי סיטי, זאג איך אים דארט איז דאך שלמה מיכאל מאיר'ס ברודער מנשה דאך דער רב, און ער איז דאך געלאפן זוכן חתימות קעגן מיר און יעצט וועט ער דאך מיך נישט אריינלאזן, יעצט איבעראל ווי ס'איז דא דעי קינדערגארטענס ביי די גוים איז עס אומזינסט, פון וואס נעמען די קהילות געלט? ס'איז דא אין יוניאן סיטי האבן מענטשן אנגעהויבן צו שיקן די קינדער אויף קלויזענבארג, די וואס האבן דארטן געקויפט דעי אין דזשערסי סיטי שיקן זיי אויף יוניאן סיטי, נעמט מען דארטן פֿינף און זיבעציק דאלער א קינד, וואס ביי אונז דא נעמט מען צוויי דריי און פיר הונדערט דאלער, און די אלע טיטשערס קריגן גארנישט עניוועי, די טיטשערס קריגן חי צל זיי קריגן פֿופֿציק און הונדערט און הונדערט פֿופֿציק דאלער, ס'איז נישט ווי מ'צאלט זעקס זיבן הונדערט דאלער ווי די סיטי צאלט, ס'איז דא די שטיינמעצערס, די רויטע שטיינמעצערס זענען שוין היינט ווייס, זיי האבן קאנטרעקטס מיט די סיטי אויף צענליגע אזאלעכע קינדערגארטנס, און מ'נעמט גארנישט, דער גוי צאלט זירא, און מ'נעמט פאר יעדע זאך תרומות, מעשר, גניבה, גזילה, כ'האב אמאל געהערט פון פאפא רב. זכרונו לברכה, פון וועלכן יא, כ'האב עס געהערט אליין פון אים, ווען דער אייבערשטער וואלט ווען געגעבן היינט די תורה, וואלט ער נישט געדארפט שרייבן כמעשה ארץ מצרים, וואלט געקענט רואיג שרייבן כמעשה אמעריקע, אמעריקע איז פונקט אזוי שטופי זימה ווי מצרים, איך קען ענק זאגן איין זאך, נישט נאר אברהם אבינו האט מקריב געווען זיין זון יצחק'ן אויפן מזבח, יעדע אידישע טאכטער און יעדער אינגערמאן אויכעט וואס ער ברענגט היינט א קינד אין אזא רשעות'דיגע אטמאספעיר פון רבנים וואס זיי אביוזן אונזערע קינדער סעקשועלי און זיי אביוזן אונזערע קינדער אויף אלע אופנים מעגליך, זיי גנבענען אונזער געלט, אין מאנרא א גוי קויפט א הויז מיט א עיקער לאנד קאסט עס צוויי הונדערט און צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער, ביי אונז וויפיל קאסט עס? א באקס, א מעטש באקס קאסט איבער פֿיר הונדערט טויזענט דאלער, איז אנבעליוועבל, יעדער וואס עס ברענגט היינט א קינד, עס איז אזוי ווי ער ברענגט א קינד אויפן מזבח און זיין בלוט ווערט גערעכנט פארן אייבערשטן, אזוי ווי יצחק אבינו, גארנישט ווייניגער, ס'איז מורא'דיג די אביוז וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער, און ווער טוט עס? כנפס. פישעווקי, שמעלעווסקי, ר' שטיינעמאן, די אלע רשעים ארורים, די טוען דאס. ס'האט מיר איינער געזאגט שוין לאנג צוריק, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט, דאס פארוואס סרול האגער איז אריינגעפאלן אין חובות האט גארנישט געהאט צו טון מיט קראנקע, ס'איז שקר. איינער וואס ס'קען די פרשה פון אינסייד האט מיר געזאגט, ער האט געבעקט אלע פעדעפיילס, און ער האט איבעראל געגעבן גרויס געלט אז מ'זאל מאכן א שווייג. סאו למשל דער וואס ס'גייט פאר זיין שול אין ארץ ישראל, דער שמשון וואלצער. דער איז אויך א פעדעפייל און ער איז דא אנטלאפן און סרול בעקט אים. אלע רבנים בעקן די חזירים. ווען מען זעגט א רב טאר מען אפילו נישט זאגן שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא ווייל דאס איז גאר א טייטל. דא איז דא אזאלעכע לאו קלעס נואפים און אזאלעכע לאו קלעס העלפן פאר די חזירים ס'איז אנבעליוועבל. און זיי האבן אויף זיך גענומען משבת לשבת ווייל ער שעמט זיך פאר די רעבעצן צו קומען אינמיטן די נאכט אין א וואכן טאג. דאס איז די תוצאות פון די אלע גרויסע פרומע פרישות. פוי אויף ענק! יעצט אויב ס'איז אמת די אלע זאכן וואס. כ'האב ענק פריער געזאגט פון דעם לב שומע. ס'איז אמת, איך מיין איטס אלל אווער נאו אין די נוזפעיפערס, מ. איך האב זיי געזאגט זאלן שוין גיין צו די פרייע צייטונגען, שוין זאלן זיי גיין, רבנים האבן געזאגט מ'טאר נישט, נישט דא קיין רבנים, זענען געשטארבן, די רבנים זענען שוין געשטארבן אין רבינו הקדוש' צייט, היינט שוין נישט דא גארנישט, ס'איז דא חזירים, עניוועי אויב דאס איז אמת. בין איך שוין נישט זיכער ווי אפגעהיטן די רבנים זענען אויכעט, זענען אלע מסתמא נואפים, גייסט היינט זוכן א מוהל, קומט מען און זאגט מען יחזקאל טייטלבוים, ער איז דאך א נואף, ס'איז געווען גביית עדות ביי בית דין אז ער האט געוואוינט מיט זיין שוועגער, יעצט אזוי צי ביי איר איז געווען באונס צי ברצון דאס איז נוגע, צי זי מעג וואוינען מיט איר מאן, אבער ביי אים איז דאך נישט קיין חילוק צי ס'געווען באונס צי ברצון, ער איז א מנוול, א חזיר, מיט די שקצים מוז מען אונז קאמפלייען. איטס אנבעליוועבל, אונז האמיר דערפאר אראפווארפן דעם עול פון פרעה, פרעה זענען די רבנים, אונז וויל מען מער נישט האבן מיט זיי, אונז זאל מען זיי נישט געבן קיין געלט, מען זאל זיי לאזן פייגערן פאר הונגער, אזוי שטייט דאך כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, די שאלה איז נאר צו זיין שוועגערין איז א אשה זונה, אויב איז זי געקומען און זי האט עס געוואלט איז זי א אשה זונה, אבער קען זיין מען האט איר גערעיפט. אבער ער טאר זיכער נישט האבן דעם כיכר לחם. נאר ער האט גענוג, זארגטס ענק נישט, ער האט ארטיסטן, האט פינף אפארטמענטס וואס אונז ווייסמיר. ס'איז געווען דא א איד הרב אברהם הערש לאנדא, ער האט זיך נישט פארטראגן מיטן עלטסטן זון, און חזקי האט דארטן געמאכט הונדערטער טויזענטער דאלער, ער האט געזאגט נאך א הונדערטער, נאך א הונדערטער, הונדערט מיינט הונדערט טויזענט דאלער, און ער איז געווען דער פוסק. פאר דעם געלט וואס האט געקאסט חזקי, האט שוין דער זון געקענט מאכן א פשרה מיטן טאטן גרינגער. און איך וויל ענק זאגן, דאס וואס מען טוט אזוי אויספאמפן כלל ישראל דאס נאר דער דזשענערעישאן, זענען אזוי גרויס ווי שרה רבקה רחל לאה, זארגטס ענק נישט, די נעקסטע דזשענערעישאן גייט שוין נישט האבן קיין קינדער, און ס'רוב גייט מען שוין געבן אין פאבליק סקול אפישעלי, און אין קינדערגארטן זיכער, מען לערנט דאך די זעלבע זאך ביי אונז אין קינדערגארטן אז ס'חלילה נישט דא קיין באשעפער נישט ער האט באשאפן די וועלט, איז דאס וואס מען לערנט אין די גויאישע, סאו צו לאנג גייטס עטץ נישט קענען באלעבאטען אויף כלל ישראל. וויל איך זאגן נאך א מציאות, אהרן איז געקומען ס'ווערט פארקויפט אין פעטער'ס צייט איז נישט געווען קיין כשר פלייש, און ער האט געזאגט ער האט נישט געכאפט אז זיין טאטע איז געווען דער בעל מכשיר נישט דער פעטער, איז ער געפארן אויף טעקסעס און ער איז געלאפן כאפן שחיטת מנחת על לא רוצה לשקר ירחק אידסוי, פארשטייסט? האט מען דערציילט א שוחט מ'האט דארט געמאכט משכב זכור, די שחיטת מנחת איז געווען אז איין שוחט האט געשטופט דעם צווייטן, ס'האט זיך דורכגעווארפן א צוויי דריי יאר צו וויפיל, און מיל מארט האט אים געזאגט עד כאן. ס'קאסט געלט ס'ברענגט נישט איין גארנישט קיינער זוכט עס נישט קענסט קויפן העם ענד פארק אויכעט, יעדער וועט עס קויפן היינט איז וואס איז גוט דאס גייט עניוועי יעצט איז ער צוריק צו סקווער וואן ער געגאנגען דארטן ווי זיין טאטע האט געשאכטן אלע יארן ביי רובאשקין מיל מארט האט דארט געשאכטן אלע יארן און מ'האט גענומען א נייעם בעל המכשיר וואזנער און ס'גייט זיין יעצט די זעלבע ווי ס'געווען אמאל נבילות און טריפות אלעס וואס מ'האט צאמגערעדט אלע יארן אויף די שחיטה און אהרן געבט א הכשר און קיינער וועט נישט זאגן גארנישט. וויל איך ענק פרעגן, פארוואס איז אהרן אזא גרויסע בהמה צו צאלן פאר שוחטים געלט? נעם די גוי'אישע סלאטערערס, שיס אויס די בהמות, קיינער וועט דיר גארנישט זאגן. דו האסט שוין היינט קונה שלמות געווען אז דו קענסט טון וואס דו ווילסט. אפילו קעגן די תורה, סאו וואס פעלט דיר אויס שוחטים? סלאטער עס אפ און פארטיג, אדער קויף אפ פון אנדערע טרייפענע פלייש פאבריקן און פארקויף פארן עולם, יעדער הייבט אן א נייעם וועג, מאכט אוועק יענעם און נאכדעם קומט ער צוריק אויף יענעמ'ס אלטן דרך, ס'דאך שוין יענעמ'ס געווען אויסגעטרעטן, וואס האסטו מחדש געווען? און פאר די אלע טריפות מיט אלעם מוז מען יעצט וואוינען אין מאנראו? שיקן די קינדער אין חדר אין מאנראו און מען מעלקט אונז אויס אזוי ווי מען מעלקט אויס א קי, א פרה חולבת, און מען זינגט א ניגון, ס'איז יא כשר צי נישט אינטערעסירט נישט, דער עיקר איז אוי ווי גוט און ווי וואויל וועט זיין ביים ביאת הגואל ווער עס האט זיך אין די שיטה געפירט די שיטה קדושה ויואל משה האט ער זיך נישט אוועקגערירט. נעבעך, דער רבי האט דאך דאס אלעס געזען, האט ער דאך געוויינט, געזאגט אויף אהרן ער וועט קיינמאל נישט מצליח זיין, און זלמן לייב איז נישט בעסער, נאר זלמן לייב איז נישט געווען אפילו א קענדידעיט דעמאלטס, סאו ער איז עבד כי ימלוך, ער האט אפילו נישט געהייסן ער וועט עפעס זיין, און ער איז געווארן א גאנצער פירער. יעצט ס'האלט אין איין אריינקומען נייעס, און מען דארף רעדן דערפון, ס'איז געווען א פיקטשער פון קרויס, בעני קרויס'ס אן אייניקל, ער האט חתונה געהאט, גענומען א שיין ווייבעלע, און ער האט זיך יעצט געהאנגען אין די שעפט, פון זיין עלעוועיטער ווי ער וואוינט אין בארא פארק אז איינע פון די בלאגס שרייבן זיי קענען אים זיי זאגן ער איז געווען מאלעסטעד און זיי פרעגן ווען פאר א גוט יאר וועלן שוין די רבנים אנהייבן צו רעדן פון דעם ווען וועט מען שוין אנהייבן צו נעמען קער ווען ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך מיין כ'האב ענק שוין געזאגט אז לעצטנס באקום איך אסאך מער פובליסעטי און איך באקום מער ווי מ'זאגט. מענטשן וואס זיי טוען וועלקאמען מיין ארבעט ווי אמאל, אמאל האב איך נישט געהאט קיינער וואס האט עס אקעי'ד, היינט ברוך השם ס'איז ס'האט זיך געריקט צו א בעסערונג, איז פארוואס זאג איך ענק דאס? כ'האב באקומען די וואך א טעלעפאן קאל פון א טאטן, דערצייל ענק א מעשה כמו שהיא, איר ווייסט דאך אלעס וואס איך זאג איז דאך ליגנט, נישט מאלעסטעד קיינעם, ס'איז דאך נחום ראזנבערג'ס משוגעת, אבער כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, איט מייט בי אוו אינטערעסט טו יו. די מעשה גייט אזוי, א טאטע זאגט מיר, מיין ווייב פארט אין קאנטרי, זי נעמט מיט אלע קינדער, כ'האב אבער א טאכטער א בוגרת וואס איז שוין שדיים נכונו, ושערך צמח, ס'איז א נחת צו קוקן אויף איר און א ברכה צו מאכן, און ס'איז זומער ס'איז הייס, און כ'זאג אייך דעם אמת, יעדע נאכט, קלאפט מיר דאס הארץ אז איך וויל גיין מאכן מיט איר זנות. אזוי זאגט ער מיר. און איך האלט אז איין טאג וועל איך חלילה נכשל ווערן, און כ'וועל אריינפאלן ווי די אלע משוגעים פאלן אריין אין תפיסה, און איך האב נישט קיין ברירה, איי העוו נאו טשויס. פרעג איך אים פארוואס האסטו נאו טשויס? ס'איז זייער סימפל, כ'האב נישט קיין טשויס, ווייל מיין ווייב האט מיך איבערגעלאזט, זי זיצט אין קאנטרי, און איך זיץ דא מיט אזא שיינע יפת תואר, זאגט מיר דער אינגערמאן, ער איז נישט קיין אינגערמאן, ער מוז שוין זיין פינף און דרייסיג פערציג, זאגט ער מיר, דו זאלסט וויסן, דו האסט נישט קיין השגה וואסערא געוואלדיגע ארבעט דו טוסט, און מיט דעם וואס דו רעדסט אפן אלעס וואס ס'געשעהט, פילט זיך יעדער אינדערהיים. ביז יעצט האט מען געפילט נע ס'געשעהט נישט, איך בין סתם א בעל תאווה, גארנישט מער א בעל תאווה ווי יעדער, יעדער וואלט געטוהן די זעלבע זאך, ס'דארף נאר קומען צו א שוואכע מינוט ווען ס'זאל זיין נישט סעלף קאנטראל, סאו יו דאנט העוו טו ווארי אבאוט עניטינג, יו העוו טו מעיק שור אז דו קומסט נישט צו צו קיין נסיונות, דעטס די מעין איידיע אין לייף, נישט צוקומען צו קיין נסיונות, און ממילא וויל איך דיר זאגן זייער קלאר פאר די אלע אינגעלייט, און פאר די אלע ווייבער אז דו לאזט איבער דא דיין מאן, אויף וועמענס וועלט לאזטו אים איבער? אויף גאט'ס וועלט? זאלסטו געדענקען, אויב ער טשיט, אויב ער רעיפט דיין אייגענע טאכטער, אמאל איז עס זיין טאכטער מיט דיין טאכטער, אמאל קען זיין ס'איז שוין א סעקאנד מערידזש, זאלסטו געדענקען, אלל יור פאולט. דער זומער ברענגט דיר נישט אזויפיל גוטס וויפיל צרות ס'קען דיר ברענגען. און דאס האב איך געהאט די וואך א מעסעדזש פון א אינגערמאן, א מעסעדזש, הע, ער האט עס מיר געזאגט פערזענדליך, ער זאגט זאלסט וויסן איך פיל אז ביפאר די סאמער איז אווער גייט מיין טאכטער זיין מיין ווייב, מיי סאמער ווייף, ווי די רבנים האבן א ווינטער שול, א סאמער שול, זיי האבן א שבת שול, א וואכן שול, ער גייט האבן א סאמער ווייף און א ווינטער ווייף. ס'דא די וואך אין די סדרה אין פרק כ א, פסוק כ ב, ווערט געברענגט אזא פסוק אין חומש, אעברה איך וויל דורכגיין בארצך אין דיין לאנד, לא נטה אונז וועל מיר זיך נישט אוועקבייגן, בשדה אינעם פעלד ובכרם אין א וויינגארטן, לא נשתה אונז וועל מיר נישט טרינקען מי באר קוואל וואסער, בדרך המלך נלך אונז וועל מיר גיין אויפן קעניגליכן וועג, עד אשר נעבור גבולך ביז אונז וועל מיר דורכגיין דיין גרעניץ. ס, אזוי האבן די אידן געשיקט א מעסעדזש צו סיחון מלך האמורי. יעצט איז דא די תרגום יונתן, וואס דאס איז ירושלמי, תרגום ירושלמי, ס'איז מיוחס צו יונתן, זאגט ער אזוי, אעבר בארצך לאמיך דורך גיין אין דיין לאנד. לא נאנוס ארוסות, וועל מיר נישט רעיפן קיין כלות. ולא נפתה בתולות, אונז וועל מיר נישט צורעדן מיידלעך צו זינדיגן, און חס ושלום ולא נבעול אונז וועל מיר נישט בועל זיין נשי אנשים, פרויען וואס זענען פארהייראט צו מענער. נאר וואס דרך המלך, אויפן וועג פונעם קעניג, וועלכן קעניג שבשמים, פונעם הייליגן באשעפער וואס איז אין הימל, נלך אויף זיין וועג וועלן מיר גיין, עד שנעבור גבולך ביז אונז מיר דורכגיין דיין גרעניץ איר הערט וואס דא טוט זיך. און דער הייליגער חתם סופר ברענגט עס צו און ער זאגט אזוי, וואס דארפן זיי אים זאגן אונז גיימיר אויפן דרך המלך שבשמים אונז גיימיר אויף א נארמאלן וועג אז מ'וועט נישט רעיפן יענעמס טעכטער מיט יענעמס אשת איש זאגט דער חתם סופר נאר אמאל א קעניג זאגט א זאך און דער מענטש מיינט אה דער קעניג איז דאך נישט דא ער זעט נישט כ'וועל כאפן א גניבה'לע כ'וועל כאפן א תאווה זאגן זיי אים ניין ניין ניין אונז גיי מיר אויפן וועג פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער ווייסט אלעס וואס א מענטש טוט, דאס איז דער הייליגע חתם סופר מסביר. עניוועי, סאו דער יונגערמאן זאגט אז ער האט א פראבלעם אז ער גייט רעיפן זיין אייגענע טאכטער, ער זאגט עס אפן, נאר קיינער הערט אים נישט אויס, ס'איז קול קורא במדבר, דאס איז אונזער קאמיוניטי. כ'האב א רעקארדינג פון איינעם ווערטהיימער, בקיצור דעמאלטס נאר כ'האב געהאט די ערשטע אינטערוויו אויפן רעדיא מיט יארן צוריק אויפן אידישן רעדיא האט ער געשריגן איך בין א ליגנער און ער האט געברענגט א ראיה אז ער האט געגעבן געלט צו קויפן סאטמארע שמירה מצות פון זיין טאש און איך האב געשריגן אז ס'איז אלעס טרייפענע מצות ווען נישט וויאזוי קענען זיי עס געבן אזוי ביליג? ס'אמת כ'האב עס געזאגט איך האלט ווייטער אז מען געט פאר די ארעמע לייט די ביגעסט דזשאנק די שוואכסטע הכשר אבער כ'האב געוואלט וויסן ווער דער ווערטהיימער איז וואס ער האט געזאגט ס'איז נישט דא קיין דראגס ביי אונז און וואס נאך איז נישט דא? לאמיר נאר גאנץ שטייט. נישט דא קיין רעיפ, ס'נישט דא קיין טאטעס וואוינען מיט טעכטער, ס'נישט דא קיין מקוואות, ס'איז נישט דא קיין חזירים וואס זענען דארט געפארקט פאר שעה'ן. כ'האב געוואלט אז ער זאל מיך יעצט אפרעגן. אנבעליוועבל. יעצט, ען בי סי ניוז האט היינט געברענגט א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען צוויי מערינס זענען געגאנגען עפעס זוכן, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס, און. ס'איז עפעס אזא געים מיט זיך, עניוועי, אין דער סוף האבן זיי געזען עפעס אין א פארק, כ'האב ענק שוין געזאגט די אלע פארקס, למשל אין וויליאמסבורג איז דאס זענען געמאכט, איז דא פארק וואס איז געמאכט פאר גרויסע מענטשן, ס'איז דא וואס איז נאר געמאכט פאר קינדער, כ'האב ענק שוין געזאגט אז טאמער כאפט מען דארטן א מענטש וואס, און ער האט נישט דארט א קינד אין דעם פארק וואס ער וואטשט. קען מען אים איינזעצן כ'האב ענק שוין געזאגט פאר א יאר פאר צוויי יאר עניוועי ס'איז געווען די צוויי מארינס האבן געשפילט אזא געים פאוקס מ'זוכט עפעס איינעם בקיצור בסוף האבן זיי געזעהן אז אין איינע פון די פארקס איז דארטן דא עפעס א מענטש און שפילט זיך מיט קליינע קינדער טאטשט צו אנאפראפריעט נישט ווי מען מעג און אין די זעלבע צייט האבן זיי אויך געזעהן אז ער האט אזא פלעסטיק פלאוער אין זיין הענט וואס מיט די פלעסטיק פלאוער לייגט ער דארטן ביי די פלאץ פאר די מיידלעך מיט די יונגלעך, בקיצור ס'איז צרות די גאנצע זאך. נו שוין, איז ווען ס'איז געגאנגען, זיי זענען נאך מארינס, עטס האט'ס געהערט דעם עקספרעשן טעל איט טו די מארינס, עניוועי זענען געגאנגען זיי האבן גראד גערופן די פאליס, די פאליס איז געקומען צו פליען און מ'האט געכאפט דעם מענטש, און ער האט אויף זיך אזויפיל קלאגעס, ער דא האט ער עסקעיפד די לאו, דא, דארט, אנבעליוועבל, ס'האלט שוין דארט, האט אפילו געהארגעט א מענטש אויכעט נאר ער האט עסקעיפד. און ער זיצט און שפילט זיך מיט קינדער אין א פארק, שרייט זאגט דער טעלעוויזשען, די abc, מען זאל וויסן ווען דו שיקסט א קינד אין פארק זאלסטו זיצן מיט אים דארט, די פארקס זענען אויך נישט סעיף, גארנישט איז נישט סעיף, ווילאנג די מנהלים וועלן נישט אפהאקן די גאנצע מעשה איז די מענטשהייט אין דזשעפערדי, שוין ברוך השם אבי די צייטונגען רעדן שוין דערפון די וועלט איז אלארעמירט. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'האט מיך אפגעקאלט א א אינגערמאן, ס'איז גרויסע צרות אין זיין לעבן, מען האט אים מאלעסטעט, זאגט ער ס'האט זיך אנגעהויבן אין א טוילעט אין א בית מדרש, עס איז געווען א קליינע לאך וואס אמאל האט דארט געהאנגען טוילעט פעיפער, ס'איז אראפגעפאלן, מען האט געלייגט א נייס, און די לאך איז געבליבן, און ער פלעגט אזוי וואטשן אלע קינדער, ער איז געווען נעבעך א נאאיוו קינד, א בחור פון פערצן פופצן, האט אריינגעשטופט די הענט פון אונטן אונטער די וואנט,

אז דער טאטע מוז שטיין מיטן קינד אין טוילעט אויכעט ווייל א חזר קען אריינשטופן די הענט פון אונטן פון אונטער די וואנט וכדומה סאו דיס איז לויטן מקום און לויטן זמן אויב ס'גייט אראפ די וואנט ביז אראפ האט מען נישט קיין פראבלעם מיט דעם נאר אויב ס'גייט נאר ביז דריי פערטל אראפ איז עס א פראבלעם סאו רבותי יו העוו טו בי ווערי אלערט דיז דעיס. ס'איז דא זייער אסאך צו רעדן, איך מוז מקצר זיין די וואך ווייל כ'האב א ברית פון א אייניקל מיטוואך, און גראד נאך די ברית מוז איך פארן אוט אף טאון פאר א פראבלעמאטישע מקווה, כ'האב אפילו געקלערט צו פארן פאר די ברית נאר ביז כ'האב צאמגעשטעלט דארט אז ס'זאל מיך אפווארטן אן ארקיטעקט מ'זאל קענען אויסרעכענען זאכן, עט שוין עניוועי זיין א טאג שפעט. און אויכעט נאכדעם, כ'ווייס נאכנישט וועלכן טאג די אנדערע וואך, פאר איך מערטשעם אוועק, כ'האף אויף דריי, דריי אהאלב חדשים אויף קיין ארץ ישראל, ווייל דארט דארף מען מיך האבן, איך זאל פירן ווייטער די מערכה, ווייל דא גייט עס ברוך השם מורא'דיג גוט, ס'איז אזוי גוט, איך זאג ענק, ס'איז ממש א פלעזשער, מען קאלט מיך פון ניר און פאר, פון אלע. קעמפס, וואס איר האט געטוהן מיט די קעמפס, ווי האט איר דאס געקענט באווייזן? זאג איך, איך האב נישט באוויזן, די זכות פון די קינדערלעך, דאס האט צו געהאלפן. יעצט קודם וויל איך ענק פארציילן אביסל היסטערי, און נאכדעם וועמיר צוקומען צו וואס איך וויל צוקומען. וואס איך וויל ענק זאגן איז אזוי, ס'איז דא איינער וואס הייסט אברהם בער פרידמאן. דער אברהם בער פרידמאן, ס'איז דא איינער יוסי וועבער פון פאפא, א חשובער איד, פלעגט זאגן אלץ אין קעמפ, ער איז דאך געווען אזא עזות פנים, פלעגט ער זאגן אז ס'איז געווען אמאל א רב, ער האט געהייסן א שטאט'ס רב, ער האט געפירט די גאנצע שטאט, ס'איז געווען אמאל אין לאדזש, א באגרעבער, האט ער די גאנצע שטאט באגראבן, ס'הייסט ער איז געווען אין טשארדזש, האט ער געהאט א טייטל, שטאט'ס באגרעבער, שטאט'ס רב, זאגט ער, ס'איז געווען אמאל אן עזות פנים וואס ער האט פאר קיינעם אין שטאט נישט מורא געהאט, אפילו נישט פארן רב און פארן רבי'ן זאגט ער דער האט געהייסן א שטאטס עזות פנים, פלעגט ער אלץ זאגן דער אברהם בער פרידמאן דער איז גוט צו זיין א שטאטס עזות פנים, זאגט ער למשל אין לאדזש האבן געוואוינט א דריי פערטל מיליאן אידן ער וואלט געווען דער גרעסטער עזות פנים פון אלע, זייט כ'האב דאס געהערט האב איך אים אנגעהויבן צו רופן לאדזשער עזות פנים, דער לאדזשער עזות פנים האט געארבעט דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מעשה מיט דעם ראזענבוים וואס מ'האט אים געוואלט. ארויסשיקן פון אמעריקע, איך האב געטענה'ט שיקטס אים נישט ארויס, זעצטס אים איין אין דזשעיל, און זיי האבן געטענה'ט די עסקנים ניין מען זאל אים ארויסלאזן, און אה יעצט זינדיגט ער דארט מיט אן אשת איש אין ארץ ישראל, אררייט ס'איז זיין טאטענס פראבלעם, זיין טאטע ווייסט דערפון, כ'האב אים מודיע געווען פערזענטליך, עניוועי האמער אונז דא דעם לאדזשער עזות פנים אברהם בער פרידמאן, ער האט א זון וואס ער געווען אלט דרײַ און צוואַנציק צו פֿיר און צוואַנציק יאר צוויי דריי יאר צוריק, ער איז געווען א מלמד אין קלויזענבורג און ער פלעגט אראפציען די קינדער די הויזן זאלן גיין קטנים, ס'איז נארמאל, נאכדעם ווען זיי האבן געענדיגט האט ער געוואלט נישט נאר די וואסער פון די יורין זאל ארויסקומען נאר נאך עפעס זאל ארויסקומען אויכעט, ער פלעגט זיך ארומשפילן ס'זאל עפעס ארויסקומען, עניוועי מ'האט אים געכאפט, ס'ה איין מלמד האט עס באמערקט, ער האט געזאגט פארן מנהל און מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים געכאפט רעד הענדעד. ס'איז געווען פאר פסח האט מען אים געזאגט אזוי, אדער גייסטו ארויס פון דא און ס'עט זיין שטיל, אדער עט מען דיך איינזעצן. איז למעשה דער אינגערמאן האט באשלאסן ער גייט ארויס. איך האב אים אויך געזאגט גיי ארויס. יעצט וואס ס'איז געשען מיט דעם אינגערמאן וועט מען באלד רעדן, אבער קודם וויל איך ענק זאגן וואס דער אינגערמאן ווייסט נישט, ווען ס'איז דא אזא אינצידענט גיבט מען עס אריין גראד א ריפארט. דער ריפארט אפילו ווען ער ווערט קיינמאל נישט אינדייטעד קען זיין מען טרייט נישט פרעסן טשארדזשעס מען זאגט מען האט עס ערלעדיגט מיט אים שטילערהייט איט דאזענט קאם נאו פלעיס באט ליטעל דאז הי נאו באט ביי די עף בי איי איז דא דער ריפארט איטס גאנע סטעי דער ביז משיח עט קומען למעשה ער איז אריינגעגאנגען ארבעטן צו די אהרונים זיי האבן אים גענומען פאר א באס דרייווער. בין איך געגאנגען איך האב זיי געקאלט זאלסט וויסן אז ער איז א באס דרייווער העט מען אים איינזעצן, כדרכם פון אלע חסידישע מוסדות זיי לאכן זיך אויס, בין איך געגאנגען צו אים אליינס איך האב אים קאנפראנטעט איך האב אים געזאגט דו ווייסט אז דו האסט געטאטשט א יונגעל און זאלסט וויסן ס'איז אלעס פארשריבן כאטשיג דו ווייסט נישט מען וועט דיך נישט טשארזשען דערפאר אבער ס'איז פארשריבן דו האסט אויכעט געגעבן א אונטערשריפט פאר די עף בי איי דאס וואס אונז האמיר ארלעדיגט א יעדע באס דרייווער מוז געבן פינגער פרינטס און זאגן כ'האב קיינמאל נישט מאלעסטעט א קינד. און דו האסט עס געגעבן, סאו ווען די צוויי קומען זיך צוזאם גייסטו נישט זיצן פאר מאלעסטן א קינד, דו גייסט זיצן פאר א ליגנט וואס דו האסט געגעבן פאר די fbi אויף די דרייווער לייסענס, און איך בעט דיך גיי ארויס פון דארטן ביקאוז דו פארסט ארום אין וויליאמסבורג, מען זעט עס, ס'איז נישט באהאלטן, קיצור האט ער געזאגט אקעי און ער האט געמאכט שלום מיטן מצב און ער איז ארויס. וואס איז ער געווארן? ער איז געווארן דארטן אין אפיס אן ארבייטער, אזוי האט ער געכאפט קינדער, אזוי וועט ער כאפן ווייבער, אבער דאס באדערט מיך נישט, כ'האב ענק שוין געזאגט מיין שיטה, איך האב יעצט אויך באקומען א טעלעפאן קאל פון איינעם, זאגט ער זאלסט וויסן איך בין געגאנגען אין די און די בתי זונות, פרעג איך אים האסט זיך אינדזשויט? זאגט ער יא, זאג איך אים פיין האסטעך דאך גוט געטון, אבי די טאטשט נישט קינדער, זאגט ער וועגן דעם בין איך טאקע געגאנגען, ווייל איך פלעג טאטשן קינדער, היינט איז נישט דא קיין קינדער צו טאטשן, מוז איך גיין פאר געלט. אבער כ'האב אים נאר געזאגט זאלסט אכטונג געבן זאלסט נישט באקומען קיין עדס, כ'האב יעצט א פרשה פון א אינגערמאן וואס איז נעבעך געגאנגען דארטן צו א שיקסע און ס'האט אים אויפגעפלאצט די גומי, אינמיטן ווען זיי האבן זיך געשפילט ער איז געווען אין איר אריינגעגאנגען און ס'האט אים אויפגעפלאצט די גומי, איז בקיצור אזוי ווי ס'האט אים אויפגעפלאצט די גומי האט זי אנגעהויבן צו זאגן איך וויל האבן דיין איידענטיפיקעישן ווייל טאמער בין איך פרעגנענט וויל איך דו זאלסט באצאלן אדער פאר אן אבארשען אדער אויסצוהאלטן דאס קינד. איך בין נישט דא פאר דיינע משוגענע זאכן פאר די פופציג דאללער איך זאל סאפערן פאר די רעסט אף מיי לייף, קיצור ער האט נישט געוואלט, ער האט אנגעהויבן האט זיך אנגעטון ער איז ארויסגעלאפן, און זי האט אים געזאגט די האסט נישט וואס צו לויפן ווייל די ביסט אויף ווידיאו די גאנצע צייט מען וועט דיך אויפפיקן דורך די צייטונגען, עניוועי ער האט נישט געהאט קיין ברירה האט איר געמוזט געבן דעם נאמען מיט אלעם, און ער האט איר געבעטן אז זי זאל מאכן אן אבארשען ווייל ער וויל דאך נישט האבן א גוי'איש קינד ארומצושלעפן, האט זי געזאגט דעיס העט זיין לויט מיין דעסיזשען איך העל דעמאלטס דיסיידן קען זיין איך וויל קעריען די בוי אדער כ'האב שוין. די גערל, און איך האב שוין ווער עס וועט מיר באצאלן דעם גאנצן באדזשעט, ביז עס וועט זיין אַכצן צו צוואַנציק, און וועגן דעם האב איך אים געווארנט, גייטס נישט ארום ווייל עטס שפילטס ענק מיט פייער, נאכדעם זאג איך דעם יונגערמאן, און פון וואו ווייסטו אז דו האסט נישט קיין עדס, זאגט ער, איך וועל דיר אויסזאגן א סוד, עדס האב איך נישט, אבער איך האב אן אנדערע פון די סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס, ס'הייסט גאנעריע. יו העוו צו זאגן פאר דיין ווייב, דו טארסט מיט איר נישט וואוינען, ביי לאו, רעד שוין נישט על פי מענטשליכקייט, ביי לאו דו האסט אינהעריטעד א דיזיז, זאלסטו וויסן ביסטו מחיוב צו זאגן פאר דיין ווייב, ווייל נישט יושר זי זאל קראנק ווערן פון דיר. הייבט ער אן צו וויינען, וואס זאל איך יעצט טון, זאג איך אים, הער אויס, ס'איז דא א דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש, ס'איז דא א ווילימסבורג ברידזש, ווען איך האב געוויינט צו דיר האסטו דאך געלאכט, האסטו דאך געזאגט נחום ראזענבערג איז א משוגענער מיט א מנוול מיט די אלע זאכן, יעצט לאך איך פון דיר, דו ביסט א משוגענער, דו ביסט א מנוול, דו ביסט א חזיר, ענד פעי די פרייז, ענד איף יו קענט טעיק איט, גיי ארויף אויבן אויף די ברידזש, היי היי אבאוו, לאז איבער א לאוו לעטער פאר דיין פעמילי, איך האב עס געטוהן ביקאוז איי סקרוד אראונד און כ'האב אנגעשוואנגערט א קינד און קען זיין כ'האב עידס אויכעט און קען זיין דאס קינד עט האבן עידס און איי דעפענעטלי העוו וואן סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז און דער איד עט גיין צו זאלי כהן צו צו די ארוינים עט מען כאפן שיריים ביים טיש עט קישן דעם רבי'ן מיט די האנט זיין האנט עט ווערן פיל מיט די שפייעכץ און נאכדעם די גאנצע סקול עט ליידן פאפא רוב מיר זיין אויסמויל פארוואס זאל ער האבן הערפיס איך בין זיכער אז ער איז נישט ארומגעלאפן. איך קען אים נישט פאר א ראנאראונדער, ער איז אזא בהמה ער האט אפילו נישט קיין שכל פאר דעם. פאריגע וואך גיי איך אין די גאס עפעס א פאפא'נער שפייט מיר נאך דו שייגעץ האסט גערופן אונזער רבי'ן א א צוריקגעבליבן קינד, אז איך על שפייען נאכאמאל אפשר וועט ער ווערן אויס צוריקגעבליבן, עניוועי סאו דאס איז די מעשה ווען מען הייבט אן ארומצולויפן סאו. צוריקקומען דא צו וואס כ'האב אנגעהויבן סאו דער פרידמאן קען נישט זיין מער קיין באס דרייווער. יעצט איז דא נאך א פרידמאן והוא לא היה בתוך העדה צו דעם אנדערן פרידמאן, ער איז פרידמאן פאטאגרעפער, איך האב שוין געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק אז דער פרידמאן פאטאגרעפער דרייווט א באס, ס'איז דא א מעדיקל סענטער ס'הייסט אהבה, יעצט ווי קומט צו א מעדיקל סענטער א נאמען אהבה? אהבה איז ליבשאפט, ווי קומט עס אין א מעדיקל סענטער ליבשאפט? קיינער האט נישט ליב צו גיין אין א מעדיקל סענטער. למעשה אבער, דא האט מען געשטעלט דוד שיע פרידמאן ער זאל דרייוון דעם ווען פון ווילימסבורג ביז זענען ערגעץ אביסל ארויסצו, כ'האב שוין געבעטן מען זאל אים פייערן, ער איז דעינדזשער, ס'גייען דארטן ווייבלעך מיט פרעגנענט ווייבלעך וואס זענען אין אנדערע מצבים, און ס'גייען דארטן מיידלעך מיט בחורים, ער האט גערעיפט א כלה ביום חופתה האט ער זי גערעיפט. יעצט מ'טאר נישט זאגן א וויקטעמס נאמען נאר פארשאלטן איז דער טאטע ווייל ער האט גענומען הונדערט טויזענט דאלער אזוי זאגט מען, כ'ווייס ס'קען זיין ער האט גענומען צוואנציג, און ער האט געזאגט אפשר האט עס מיין טאכטער געטון מיט קאנסענט וויל ער אים נישט איינזעצן, און ער דרייט זיך דא ביי אונז האבן מיר אים שוין חרוב געמאכט די קעמרע ביזנעס די פאטאגרעפי און יעצט האט מען אים אריינגעשטעלט אין א טראק אין אהבה איך וויל ווארענען אהבה איך האב זיי אפגעקאלט און גערעדט מיט זיי. נישט נאר איך, כ'האב גענומען ערנסטע מענטשן זאל זיי אפקאלן און זיי לאכן זיך אויס, סא כ'וויל דיר עפעס זאגן, ער טאר נישט דרייוון קינדער ווייל ער פאלט אריין אונטער דעם דזשודיסטריקשן וואס אונז האמיר געפעסט א לאו אז ער מוז אונטערשרייבן מ'האט קיינמאל נישט געטאטשט א קינד און איינמאל אז ער גייט דאס אונטערשרייבן און אונז קומער ארויס מיט אלע עווידענס וואס אונז האמיר אפילו ס'איז פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן גייט ער זיצן פארן ליגן. און נאכדעם וועט עס שאטן פאר די גאנצע אהבה פאר די מעדיקל סענטער, און שפילטס ענק נישט מער ארום ווייל עטס זעהטס ס'איז ערנסטע צייטן. ס'דא אזאלעכע וואס זיי גליטשן זיך נאך, צווישן דעם סיסטעם, פארן סיסטעם, נאכן סיסטעם, מאליק האט זיך אביסל געגליטשט, דער האט זיך געגליטשט, באט עט די ענד אוו די דעי, אלע צאלן זיי א ביטערע פרייז, און ענק לוינט זיך נישט צו צאלן די פרייז, איך בין שור עטס קענטס טרעפן א דרייווער, און טאמער נישט האב איך ענק געוואלט זאגן, איינער האט מיר יא מנדב געווען אז ער וועט מיך נעמען מיט א טראק איך זאל נעמען קאמערשל לייסענס, און יא מנדב געווען, נאר עס איז שוין אנגעקומען אז זיי האבן שוין א דרייווער, כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'האב געוואלט זיין זומער די דרייווער פאר גאלדען טעיסט, ווייל מ'האט איינגעזעצט דען זייער דרייווער דעם אובערלענדער, איינער האט זיך מנדב געווען, איך האב שוין א געהעריגע קאמערשל לייסענס, אז עטס ווילטס קען איך דרייוון דעם טראק אהין און צוריק די הבאה פאר אפאר וואכן ביז עטס טרעפטס איינעם, און איך נעם נישט ביי דעם קיין געלט אויך נישט. סא הערטס אויף מיט די מעשות ביקאוז יו גאנא פעי א ווערי סיריעס פרייז, ווייל מהאט דען געווארענט און כהאב עדות אז מהאט געווארענט, כהאב געהייסן מענטשן זאלן אפקאלן ערנסטע מענטשן, אנשי שם פון וויליאמסבורג, סא דזשאסט ביקאוז איך זאג עס מיינט נישט אז עטס קענטס ענק ארומשפילן מיט דעם, איך בעט יעדן איינעם פון וויליאמסבורג זאלן אפקאלן סעווען וואן עיט טרי טרי סיקס ניין פייוו האנדרעט, אפקאלן די מעדיקל סענטער און זאגן אנטשולדיגט לאז דאס נישט צו, אונז צאל מיר מיליאנס אוו דאלערס פאר ריעל עסטעיט אין ברוקלין אז אונז זאלן האבן א סעיף קאמיוניטי, זיי האבן נאך א ברענטש ווייס איך אין פלעטבוש, זיי האבן עטליכע ברענטשעס, סאיז א ערנסטע מעדיקל סענטער, און אויב עטס ווילטס ענק שפילן, אונז זעמער גרייט זיך צו שפילן, באט רימעמבער ווען מעט ענק כאפן וואס עטס האטס געטון און מען האט ענק געווארנט יול פעי ע העפטי פרייז, און יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. עטס זעהטס דאך אונז האמער אזוי פיל שוועריקייטן ביז מען ברענגט איינעם צי צום קאורט מיט אלעם, ס'דא יעצט אז די שווארצע האבן זיך ציווילדעוועט און זיי רופן עס בלעק לייווס מעטער BLM און אונז האמער דאך א גאווערמענט אזוי ווי אזוי ווי זאגמער און פון די אזיאטישע חברה און זיי האבן זיי געזאגט אז מען דעקלער די גאנצע ארגענעזעישאן פאר א ארגענעזעישאן פין רוצחים, סאו האבן זיי יעצט ארויס געגעבן פאפירן אז זיי האבן איבער הונדערט טויזענט מעמבערס, דו גייסט דיך אנהייבן צו רעכענען מיט זיי? הא הא הא, און זיי טענה'ן אז מען לאזט נישט די שווארצע לעבן, מען שיסט פין זיי, אמת מען האט איהם געכאפט אז ער האט געגנבעט אין א סטאר, מען איז איהם נאכגעלאפן אין פערגוסען און די זעלבע דא און דארט, מען האט שוין געשאסן דא אין ברוקלין אויכעט, א פאליס האט געשאסן א שווארצען דא אויף. בעי פארקוועי. זיי זוכן צו מאכן ראיאטס, איך געדענק אין ניינטין סיקסטי פייוו מ'האט נישט געקענט גיין אין די גאס פון זיי, און אמאל האט מען זיי געפרעגט וואס ווילטס עטס, האבן זיי געזאגט זיי דארפן דירות, האוזינג, מען האט געבויעט די שענסטע האוזינג דארטן אין פולטן סטריט געגנט, מיט א גרויס שפיטאל, אינטערפעיט, מיט א גרויס משוגעים הויז איז דארט דא, איז עכ"פ, איך טריי מסביר צו זיין איך רעד מיט די העכסטע אפישעלס פון די גאווערמענט, וואס ווייזט דאס אז ס'איז ראיאטס מ'שיסט זיך טאג און נאכט? וואט איז דיס שאו? וואס ווייזט אז א מענטש האט גענומען א מאשין גאן ער האט זיך גענומען שיסן אויף זעקס פאליס אויף טויט ער וואלט ווען געכאפט נאך נאר די גאווערמענט האט גענומען א ראובאט אזא מאשין מיט א באמבע זיי האבן עס אריינגעטראגן צו אים און זיי האבן אים אויפגעפלאצט שוין האסטו אים געהארגעט אבער וואט איז דיס שאו וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט אן אומצופרידנהייט דעט דער איז סאמטינג ראנג וויט די סיסטעם יעצט איך שריי צו די גאווערמענט אונז זעמער אויכעט מוראדיג נישט צופרידן מ'איז בא'עוול'ט. כ'האב זיי אויסגערעכנט פערצן פעלער פון מענטשן וואס זענען געווען חזירים מ'האט זיי געלאזט וואקן. זאגט מען די תירוץ טשארלס הייענס איז געווען קאראפטעד, זאג איך ניין טאמפסאן איז מאר קאראפטעד, טאמפסאן האט געלאזט וואקן מאליק, הי דאזענט קער צו ער איז שווארץ צו ווייס, ער וויל דעם גרינעם דאלער. ס'איז געווען א כינעזער א טשייניז וואס האט געשאסן א שווארצן אין א סטעירקעיס פאר גארנישט און האט אים אפילו נישט געגעבן פירסט עיד און האט אים געלאזט וואקן, פארוואס? ווייל די טשייניז האבן דאס געלט. איטס אלל עבאוט קעראפשען דעט די פיפעל אר פעד אפ און זיי הערן מיך אויס כ'האב זיי געזאגט ס'דא דער משה הערש דער חזר וואס האט געטאטשט דאס קינד און געטאטשט איז דער חזר סאטמאר פייט פאר אים כ'הער זאגן ער איז נאך נישט צוריק געגאנגען ווייל ער האט נאך נישט אזוי פיל גאטס סא זאגט מיר די עף בי איי כ'האב געזאגט אויף איינע פון מיינע בלאגס און איינע פון די יוטוב'ס אז זיין אייניקל איז געקומען דארטן ווי איך בין אין א שול און ער האט געזאגט מיין זיידע פלעגט יעדן אנ'חזר'ן, פרעגט מען ווער איז דיין זיידע זאגט ער מיין טאטע הייסט דוד קליין און מיין זיידע הייסט משה הערש קליין און האט אלע אייניקלעך געטאטשט און געפאטשקעט געכאפט די ערווה דורך די הויזן פוי! זאגט ער, אונז האבן זיך געהיטן פאר אים, און די עף בי איי האט עס אויסגעהערט, זיי הערן אויס, איך האב נישט געוואוסט, איינער האט מיר געזאגט מען הערט דיך אויס אין סיטי האל, האב איך געזאגט יענער ביסט משוגע, סיטי האל האט נישט וואס צו טון, לעצטנס די לעצטע פאר וואכן האב איך באקומען עטליכע קאלס פון כ'ווייס נישט פון וואו, איך ווייס שוין וואו יענער איז, ער איז א ענטליכער מענטש, איך מיין אז ער איז גאר אין טאמפסאן'ס אפיס, כ'האב געמאכט עפעס איינמאל א מיסטעיק, כ'האב געזאגט א נאמען, פרענקלין די רוזעוועלט, כ'האב געזאגט רוזעוועלט, זאגט ער ניין רוזוועלט איז געווען די הויפט פון די פאליס און ער האט ליב געהאט אידן, בקיצור עפעס איז געווען ער האט מיך פארראכטן. אבער זאג איך האו יו נאו אבאוט איט, זאגט ער וואט אר יו קידינג, ווי ליסן פראם וואן ענד טו די אדער, פראם וואן קאווער טו די אדער, זיי ווילן אויך וויסן וואס גייט פאר, זאג איך אזוי אונז זעמיר נישט צופרידן אז ס'דא אזויפיל חזירים געלאזט וואקן, ווער זאל היינט קומען פאראויס, בקיצור כ'האב געשיקט א מעסעדזש אז דער וואס ער איז געקומען דער קליין, איך קען דאך אים נישט, צו ער וואלט געוואלט קומען רעדן פאר די גאווערמענט. דערציילן דאס, איז די ענטפער געווען עי און בי, עי איז איך האלט נישט ביים גיין ווייל מען געט מיר נישט קיין פראטעקשן, איך וועל ווייטער וואוינען אין קרית יואל, וועט מען ארויסווארפן די קינדער, איך וועל אויסזען אזוי ווי נחום ראזענבערג, ער האט נישט געוויסט אז איך האב עהם געשיקט די מענטש, און בי איז אז ווען מען וועט שוין יא עפעס טון וואס וועט מען טון? מען וועט דאך אויך גארנישט טון, קוק. מען האט געגעבן מאליק צוויי חדשים אין רייקערס איילענד. און ער האט מכשיל געווען הונדערטער בחורים. נאך פאר צוויי יאר צוריק האב איך אים געהאט אויפן האטליין אז אין זיין טאטנס פראפערטי אין מאנטיסעלא האט ער געהאט א ישיבה און ס'איז דא פיקטשערס ווי די בחורים שטייען דארט און מען רייכערט דראגס. וואס איז סופלייד. זאגט יענער נו וואס וועט זיין מיט אים איינזעצן? ברוך מרדכי דרייט זיך אין די גאס. ס'האט געקאסט פאר די מענטשן וואס זיי האבן אים געוואלט איינזעצן צענליגער און צענליגער און הונדערטער טויזענטער דאלער. מען האט געזאגט גאר אויף זיי אז זיי זענען גאר די פארברעכער און די גאווערמענט האט עס אויסגעהערט. געשטימט, די דזשאדזשעס האבן דאס עקסעפטעד, און יעדער האט געזאגט דאס איז ריכטיג, און דער שייגעץ אלן דערשאוויץ וואס מען האט יעצט געוואויר געווארן ער האט דאך פארענט שוין מיט מיינערס האט ער געהאט צוטוהן, ער האט נישט קיין לייסענס שוין, ער וועט נאך גיין זיצן, דער שייגעץ לאולייף גייט אריין אין יענעמס טרייעל און ער מישט זיך אריין, און זיי האבן געשריגן אין זומער ווידיאו ווידיאו ווידיאו, ווי איז געווען א דזשאדזש אז ער זאל זאגן איך וויל אויסהערן די ווידיאו מיט טרענסלעישן, נישט געווען אזא זאך, מען גיבט מען שרייבט מען מאכט א טומל אין די בלעטער, זאג איך פאר די גאווערמענט איר זאלט וויסן זעמער אלע פעד אפ פון דעם גארביטש, נאר א איד איז א האמבל גיי, ער לערנט תורה, מען זאגט אים ביסט אין גלות, און מען זאגט אים ס'איז דא דריי שבועות, און איינס איז שלא ימרדו באומות, טוה מען אונז נישט דאס וואס די שווארצע טוען, גיי מיר אונז נישט מיט מאשין גאנס, און חוץ פון דעם קען זיין דעם מאשין גאן האט ער גאר געקויפט ביי רעכניץ און ביי דער בארייכבערג מיט די ביליגע זונות וואס זיי האבן אונז געטראגן אויף לאס וועגאס, ווען איך האב זיי דאס געזאגט הייבן זיך אים אן צו עפענען די אויגן, זאג איך אים דו מוזט פארשטיין א זאך אונז גיי מיר נישט אין מיליטער, ער איז געווען א געלערנטער מיליטערס מאן, ער האט געוואוסט אזוי עס צו נוצן. אונז גייען מיר דאס נישט טון ווייל אונז האבן מיר נישט געלערנט צו דעם. אבער אונז זעמיר הערט. סטוט אונז מוראדיג וויי אז מ'האט געשאסן פאליס ווייל זיי זענען אינעסענט. איט הערטס אס עווערי קיינד אוו ווייעלענט. ווען איך האב געהאט מיין פרשה, מ'איז מיר נאכגעלאפן אין אלע גאסן, מ'האט מיך געשאסן, מ'האט מיר געשאסן בליטש אין די אויגן. דער וואס האט מיך געשאסן האבן זיי קיינמאל נישט געטראפן, נעוואדע נישט. זיי האבן אויך נישט געטראפן ווער ס'האט געהארגעט שטארק אויך, כאטשיג ס'איז דא אלעס אויף ווידעא. און ווידעראום דער שניצלער. קוים איז ער דאך אנטלאפן, ער האט נאך געהערט אז ס'איז דא עדות, אה, איז ער שוין געקומען זיך מודה זיין. דאס איז א וועג פון דיעלן מיט מענטשן? האט מען אים געגעבן א פעלאן? נו וואס איז אז ער איז א פעלאן? וועט נישט קענען לויפן צו זיין גאווערנער? איך מיין אז ער האלט אפילו נישט ביים לויפן. סאו איך בין מסביר כסדר פאר די הייעסט אפישעלס פון די גאווערמענט, ווי אר סאו. פעד אפ, סטוט אונז וויי אז מהארגעט אינעסענט פאליס, באט אן די אדער הענד אונז הייב מיר אן צו פארשטיין פארוואס די שווארצע, די עפריקען אמעריקענס אר דואינג דיס. כ'פרעג דעם מענטש וואס איך זיץ ביי די מיטינג מיט זיי, כ'וויל אייך פרעגן א שאלה, א סטופיד קוועסטשען. מיסטער טאמפסאן האט באפרייט ביז יעצט, אזוי הייסט עס, זיבעצן ארעסטאנטן וואס זענען געזעסן, איינער פינף יאר איינער צען יאר איינער פיפצען איינער איבער צוואנציג יאר, איינער באקומען א הארץ אטאק, מ'האט יעדן געגעבן דארט, כ'ווייס, צוויי דריי פיר פינף מיליאן דאלער. זאג איך אים, אויב פיר פינעף מיליאן דאלער איז באצאלט פארן לעבן פון א מענטש, איז פארוואס ווען איינער הרג'ט א מענטש זאל ער נישט באצאלן פיר פינעף מיליאן דאלער? לאז אים לויפן, דעטס די וועליו אוו א פערסאן'ס באדי, רייט? זאג איך אים, און נאך א זאך, וואס האט ער יעצט פון די פיר פינעף מיליאן דאלער? ער איז דאך פיזיקלי און מענטל צובראכן פון קאפ ביז פיס. נאכדעם זאג איך איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע שאלה, וויפיל שווארצע זענען געווען פון די זיבעצן און וויפיל טשייניז אדער דזשואיש פיפל? איי וואנא נאו. נעמען זיי האבן זיי די פיקטשערס און קומען ארויס דערמיט און זאגן נאט וואן דזשואיש פערסאן ענד נאט וואן טשייניז ענד האו מעני עפריקען אמעריקענס ס'איז געווען דארט איך געדענק וויפיל צוועלף צו דרייצן די איבעריגע איז געווען דריי פיר פארטא ריקענס זאג איך אים דאנט יו סי דעט דעי העוו א ריזען טו יעל דעי דאנט העוו די רייט טו קיל באט דעי העוו א ריזען טו יעל באט אנפארטשענטלי אווער גאווערמענט דאז נאט ליסען אנטיל עקשען ענד בלאד ענד וואר סטארטס. ער אן ליסען איז עגעין, איך טוה נישט דזאסטיפייען זייערע ראונג דואינגס, באט איך זאג זיי געב מיר נאך א האלב יאר עסטו זעהן דא גייט זיין א בליץ קריג, א אינערליכע וואר אזוי ווי ס'איז געווען אין די טיים פון די סיוויל וואר, מ'האט זיך געשלאגן פון טיר צו טיר, איך זאג איך קען נישט אלע זאכן וואס גייט פאר קאראפשען, דאס ווייס איך טשארלס היינס האט מעניפולעטעד די דזשאדזשעס, איין דזשאדזש האט געמוזט רעזיגנירן, טשארלס היינס. איז געווארן מעניפולעיטעד ביי איידאלא וואס איידאלא איז געווען זיין פאנד מענעדזשער, יעדע עי די עי פלעגט מיר זאגן ווען זיי זעען איידאלא מאכן זיי אין די הויזן דאס איז א וועג צו דיעלן, און היינט איז ער געווארן פון די פרעזידענט פון די באר אסאסיעשן, און דאס איז דזשאוקס, מען האט אנגעזאגט. פאר א טריפל עי דעטעקטיוו וואס ער איז דרייסיג יאר אין די פיעלד געווען דעמאלטס, היינט איז עס שוין נאך מער, אז ער זאל פארגעסן איבערצוגעבן ביי ברוך מרדכי'ס קעיס איינע פון די וויכטיגסטע טעסטעמאניס קעגן בערל אשכנזי, דאז עניבאדי בעליוו דעט דיס העפענד? א נאכט ביפאר זעמער אונז מיט אים ארום געגאנגען דא אין וויליאמסבורג און ער האט אלעס גענומען נאוטס? מען האט אים אנגעזאגט? פארגעס דאס צעטל, ווייל מ'האט א דיעל אויסגעארבעט אז וואס? אז ער זאל נאך גאר אוועקוואקן אין פרעסטידזש? איך וויל דיר עפעס זאגן. איך זאג פאר די גאווערמענט, דער עולם איז נישט סטופיד, זיי זענען נאר זייער פויל, איינמאל מ'האט זיך געגעבן א נעם, וועט די גאווערמענט גארנישט קענען טון, זיי מאכן מארשל לאו, מיט אריינברענגען מיליטער און מיט שיסן, די שווארצע חברה האבן אויכעט א מארשל לאו, דו קענסט זיי נאכנישט, כ'האב געזען אין פערגוסאן האבן זיי מיטן מארשל לאו, האבן זיי אינמיטן טאג ווען מ'מעג גיין, האבן זיי געטון וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן איבערגעקערט די שטאט, און ס'האט זיך אריינגעכאפט פון דארטן נאך באלטימאר, און פון באלטימאר ערגעץ אנדערש. איטס גאנע גאו און טרעוועל, יו העוו ע סיריעס פראבלעם, יו העוו טו סיט דאון וויט פיפעל טו אנדערסטענד וואס איז זייער דימענד און וואט טריגערס דעם די מאוסט, און יו'ל פיינד אוט דעט עווריבאדי אין די אינדעסטרי ווי ער איז געווען האט ער געזען קאראפשען פון עי טו זי, א לאו סיסטעם דארף מען, מען דארף נעמען דעם גאנצען קאורט, מען דארף נעמען די אלע אפיסעס דארטען, מען דארף נעמען די די די עי'ס אפיסעס אלעס, און מען דארף עס געבן פאר די האומלעס, ס'איז נישט ווערט א דיים די גאנצע סיסטעם. יעצט ווען איך זאג זיי דאס פינעף יאר צוריק וואלטן זיי געלאכט, הגם ס'איז אמת, און מ'זעט דאך די קאראפשען וואס דא איז פארגעגאנגען, נאר דעמאלטס האט זיך נישט געקוועטשט די שיכל, זאלן עס פארעכטן, ס'פארט זאל עס פארן. יעצט הייבן זיי אן צו זען, שוין געשאסן היינט אין בעי פארקוועי האט א פאליס געשאסן א ב עפריקען אמעריקען, ס'עט ווערן דא אזא כאאס און רבותי אונז די אידן זעמער זיין די כפרה הינדל, ווייסט פארוואס? כאטשיג דו טוסט גארנישט. נאר אויף אונז העט מען אויסלאזן דעם כעס. אויסלאזן דעם כעס? כ'בין נעכטן דורכגעגאנגען די סיקסטי סיקס פריסינקט, איז געווען דארטן א פאליסמען, ס'איז געשטאנען צען אין די גאסן, איינער גריסט מיר, כ'האב מיך אויסגעדרייט, איי וואודענט איווען סעי העלא טו יו, ענד נאכדעם זאג איך די גאווערמענט זייטס מברר צו די שארפשוטער דער וואס האט געשאסן צו ער האט עס נישט געקויפט פון די פאליס שווארצערהייט, דיס איז די דזשאוק דעטס גאוינג אן, און איך זאג זיי ווען איך האב געהאט מיינע צרות איז געקומען מענטשן אידישע בראוקערס און זיי האבן מיר געוואלט פארקויפן א גאן, די זעלבע צוואנציג טויזענט דאלער. האב איך זיי געזאגט איך וויל נישט, ס'איז ליגעל, איך וויל נישט, פרעגט מיך מיך פארוואס, איז דער עולם האט געמיינט אין ווילימסבורג אז איך וואק ארום ווייל איך הייס יאסל וואלדמאן, ס'האט געהאט א גאן, איך פלעג פרעגן אלץ יאסל וואלדמאן די משוגענער וואס דו ביסט, דו האסט א גאן, צו וואס דארפסטו עס האבן, דו האלטסט אז דו העסט אמאל שיסן א אידיש קינד, זאג איך וואס דארפסטו ארום גיין דערמיט, אז טאמער יענער העט זען דו האסט א גאן זאל ער דיך שיסן פאראויס, וואט דו יו ניד איט פאר, יעדער אין ווילימסבורג האט געמיינט נחום ראזענבערג האט א גאן, כ'האב נישט געהאט גארנישט, כ'האב געקענט האבן, כ'האב נישט געוואלט האבן. כ'האב געטענה'ט, ס'איז ענדערש מוטב שיכנס החץ בי ואל יכנס ביי אידישע קינדער, כ'וואלט ענדערש געקענט באשטיין צו שטארבן, דעמאלטס בין איך דאך פטור פון די גאנצע מלחמה. און כ'על זאגן פארן רבונו של עולם וויסט נאך, כ'בין אן אונס, מ'האט מיך געהארגעט. אסאך ענדערשער ווי איך זאל חלילה שיסן איינעם וואס ער וויל מיך הרג'נען. איי וואוד נעווער דו איט, אפילו ווען ער איז א גוי אויך נישט. לא תרצח איז געזאגט אויף א גוי פונקט ווי אויף א איד גלייך, איז עס געזאגט פאר גוים אויכעט פונקט ווי פאר אידן גלייך. ס'איז איינע פון די שבע מצוות בני נח. איך בין נישט קיין גיבור, כ'וויל נישט זיין קיין גיבור. און דאס האבן די חברה קיינמאל נישט פארשטאנען. איך האב געהאט צייטן איך האב געהאט שמירה, ווען איך פאר אויף ארץ ישראל האב איך שמירה, אבער נישט איך האב די גאן, איך וויל נישט האבן קיין גאן, האב איך מסביר געווען דאס פאר די פאליס, מען טוט אונז דיסקרימינעיטן פון אלע זייטן, אונז גיי מיר נישט גיין שיסן, און לאידך גיסא אונזערע מענטשן, רעכניץ מיט די אלע פאליס, פארקויפן אויפן שווארצן מארקעט גאנס פאר יעדן, אלל יו ניד איז טווענטי טאוזענט דאלערס. ענד פיפל אר נאט העפי וויט די סעט אפ, און זיי האבן אנגעהויבן צו הערן וואס איך זאג, יעצט האלט מען הערשט פעיז וואן, מען האלט נאכנישט פעיז טו, מען האלט פעיז וואן, פעיז וואן איז אז זיי הערן שוין וואס איך זאג און זיי פארשרייבן יעדע זאך, און ווידערום צו מאכן תיקונים זאלן זיי מאכן, זיי ווילן אינפארמעישן, על איך זיי געבן, נאר כ'האב זיי געזאגט קיין פערסענעל אינפארמעישן געב איך ענק נישט, ווייל עטס האטס מיר קיינמאל קיין שמירה נישט געגעבן, איך האב געפייט פאר מיינע רעכטן דא אין א שטאט אן א פראטעקשאן, די סארדזשענט אין ניינטי האט מיר געזאגט קלאוז יור האטליין, דאס זענען די ווערטער וואס מ'האט אים אויסגעלערנט אין סאטמאר, און ממילא האב איך ענק יעצט אויך, אין בוידעם, שלאגטס ענק ענק אים איך אן אליינס. ווען מיין טאטע איז געווען זייער נישט געזונט, און כ'האב געוואלט אריינגעבן דא אין א נורסינג האום, איז געגאנגען דארטן איינער מיסטער איזריעל און ער האט געזאגט דו קענסט נישט דא ווייל דו האסט א האטליין שפאר עס צו, איך האב שוין איינגעגעבן אלע פיילס אלעס איז שוין איינגעגעבן פאר די אלע חברה, וואטש ענד סי, וואסערע א חוצפה דאס, ווער איז מיסטער איזריעל, מיין טאטע האט באצאלט סאושעל סעקיוריטי אלע יארן און הי וואז אינטייטעלד, פאור ווינדס הייסט עס, דאס דאס איז מסתם שותפות, איך ווייס מיט וועמען, איך וויל נישט זאגן ווייל. כ'וויל נישט ער זאל מיך סוען, באט דעטס נאט א וועי אוו דואינג טינגס. ס'איז געווען איינער האט אויסגעפאוקט אן אויג פאר א שווארצן, פאר מיסטער פעטערסאן. ס'האט עס געטון נישט מער און נישט ווייניגער ווי די שומרים וואס קיינער האט צו נישט געוואלט זיי זאלן דא אפערעיטן, און מ'האט אים פריי געלאזט. כ'האב געזאגט פאר די גאווערמענט, דו גייסט מיר מסביר זיין פארוואס דער וואס האט אויסגעשאסן דעם אויג פאר פעטערסאן איז אין די גאס? און ער זאל יעצט זיין אין א האספיטעל ווען ער האט אמאל געוואלט רעיפן א מיידל האט מיר אליין געזאגט איך האב איר גארנישט געטוהן איך האב איר געבארגט מיין סעלפאון אין די קאר ביינאכט איז א מיידל וואס האט געהאט מענטל פראבלעמס קליין הייסט ער עס איז דער רוצח פאר משה פרידמאן א טעראריסט בקיצור האט ער אראפגעלאזט פער צופאל ביי עקסידענט זיין סעלפאון צווישן אירע פיס און ער האט געלייגט די הענט ער זאל נעמען זיין סעלפאון איך האב עס אויף ריקארדינג איך האב זיי אלעס געגעבן דאס אלעס האט מען געמעגט ער דרייט זיך ווייטער אין די גאס פריי, דער וואס האט געהאט צו טון מיט פעטערסאן אויכעט, כ'האב געזאגט יו קיפ אפ די ווארק די וועי יו קיפ ענד וואן פיין דעי וועמיר אונז אויסזעהן אזוי ווי אין ארץ ישראל אין יעדע גאס וועט מען הארגענען און שיסן ענד ווען יו'ל וואנט טו סטאפ איט יו'ל העוו א ווערי הארד טיים איינמאל איז איינער געגאנגען און געמאכט א קאמפלעין אין פאליס סטעישן און ער רעדט דארט און זאגט מען וועיט א מינוט ראביי פריילעך איז קאמינג אין שרייט יענער וואס האב איך מיט ראביי פריילעך? סוף האט מען געכאפט ער האט זיך געמאכט פאר א קאפ אן א רשות, זאג איך פאר די גאווערמענט אז ער קען זיך מאכן פאר א קאפ אן רשות, סאו קען זיך דאך איינער מאכן פרעזידענט פון אמעריקע אויך אן רשות, סאו איטס דזשאסט נאט גאנא ווארק. יעצט אין מאנטשעסטער איז אויך די זעלבע, האט ער ארויסגעגעבן צעטלעך איבעראל אז ס'איז דא דארטן דער חזיר, ער הייסט. בנציון ערלאנגער. און יעצט האבן זיי זיך גענומען אויף דעם ווער ס'רוידפט אים, זיי האבן. ס'איז דא א רשע ער הייסט אשר, ר' אשר וועסטהיים און ער האט דעמאלטס אויכעט ביי דעם גרינהאוז מיטגעהאלטן אז מ'זאל נישט קומען פאראויס, בסוף ער האט געזען אז יעדער איז אנטלאפן און ער האט נישט געקענט אנטלויפן ווייל מ'האט געזאגט די פאליס אז די אלע רבנים שטערן, איז אפילו דער יודא ווייס'נס ברודער. ער רופט זיך דארטן האראדענקער רבי, ער איז אויך געווען אמצע א האלב יאר באהאלטן אין ארץ ישראל, ווייל זיי האבן געוואלט וויסן ווער ס'האט געגעבן דאס געלט, און יעצט האבן זיי זיך גענומען רודף'ן יעדן, האב איך זיי געזאגט האטס נישט קיין מורא, אלעס זאל זיין ריקארדעד און גייטס צו די פאליס, די פאליס איז אן טאפ אויף יעדן טעלעפאן יעצט, ס'מוז זיך אויפהערן וואנס און פאר אל, יעצט אין ענגלאנד איז דא א מעלה אז ס'נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאנס. ס'איז דא אינגעלייט וואס האבן שוין ווייבער מיט קינדער און זיי האלטן ביים קומען אין קאורט טעסטיפייען זאגן יא ער האט מיט מיר געמאכט משכב זכור, ס'איז דא איינער וואס זאגט ער האט מיט מיר א יאר געמאכט אן אלמאסט דעילי בעיסיס און ער האט זיך גוט געפילט פארשטייסט ווייל ער האט אים געמאכט כי שיחת את זרעו ארצה ער האט זיך גוט געפילט און נאכדעם האט ער געזען ער איז נעבעך קראנק. און היינט קען ער נישט קומען צו זיך, דאס אלעס מעג מען צולאזן? דיס העז טו ענד, איך האב מסביר געווען פאר די היי אפישעלס אין די גאווערמענט, די קריים איז נאר פינף פראצענט פון די עוולה, די רעסט אוו איט איז וואס די קאמיוניטי מיט די רבנים זיצן און זיי לאזן קיינעם נישט קומען פאראויס, און טאמער קומט ער יא רודפ'ט מען אים, איך וויל נאך ביז צום היינטיגן טאג אויספיגערן וואס בין איך שולדיג אז מ'האט מיך געלייגט אין חרם און מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון איבעראל און געסטראשעט און שיער איבערגעפארן? יעצט קומט אן אזא נבילה סרוחה ווי סרול האגער המצרי און פרעגט עפעס איינער פון מיין משפחה, אה, אפשר קען איך אנטראגן א שידוך פאר נחום ראזענבערג? זאגט ער, הער אויס דו מוזט איהם פרעגן, קאלט ער מיך אפ, וואלסטו אויסגעהערט א שידוך פון סרול האגער המצרי? זאג איך, כ'וואלט אויסגעהערט איין זאך פון אים, אז אזוי ווי די ברודער איז געפייגערט בחיי אב זאל ער אויכעט פייגערן בחיי אב. אויסער דעם וואס ער האט מיר וויי געטון מיט מיין משפחה, ער טוט וויי מענטשן כסדר אלע יארן, און איך בעט וויזשניץ זייטס נישט קיין בהמות, ער אין לעבן דעם רעבן האט אים ער האט רעגירט אויפן רעבן, אבער למעשה עטס זאלטס ענק מאכן עקסטרע אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק א ישיבה קטנה מיט א ישיבה, עטס האטס גארנישט מיט גיבערס, גיבערס איז די גרעסטע מקום זנות נאך היינט. גייטס היינט אין גיבערס אין די מקווה מ'האלט מיך אין איין קאלן קומען פרעמדע מענטשען און ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר יעצט ווילאנג ר' מאטעל נאך געווען געזונט האט ער נישט געלאזט גיין אינמיטען נאר צוויי שעה היינט איז דער מנהל פון גיבערס איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט האבן זיי מיר געזאגט זיין ווייב איז אים געשטארבן ער זיצט אפילו יעצט שבעה גראדע און ער האט שוין לאנג נישט געטויגט. און ס'טויג נישט די גאנצע זאך, און אונז דארף מיר שיקן דארטן אונזערע קינדער אויפן וויזשניצער מזבח זיי מקריב זיין, מאכטס ענק אליינס, עטס האבן גענוג גבירים וואס זאלן דאס אויסהאלטן, פנחס ניימאן דער גרויסער מיליאנער איז פארווייטיגט, איין אייניקל האט מען אים אפגעהארגעט אין גיבערס, ער האט נאך היינט צרות, ער חתונה געהאט און וואוינט אין ארץ ישראל, א צווייטן אייניקל האט מען אים נישט געוואלט אננעמען און א דריטן אייניקל ווייל מען האט נישט געוואלט פון ווילימסבורג נעמען ווייל סרול האגער האט נישט געוואלט אוטסיידערס, ווייל זיי ווייסן אז זיי הערן מיך אויס און יעדער ווייסט ווער ער איז. סאו למעשה וואס דארף עטס נאכלויפן ווייל ס'הייסט מאנסי צו ווייל ס'הייסט גיבערס? וויפיל מער ביימער ס'איז דא איז תחת כל עץ רענן אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים איז מען שוחט הילדים אזוי זאגט די נביא אין ישעיה ס'איז בעסער אז ס'איז נישט דא אזויפיל פרייוועסי כ'האב נישט געזען איינער זאל אראפציען אין ווילימסבורג אדער אין בארא פארק איינעם די הויזן אינמיטן די גאס און מאכן משכב זכר אבער אינעם וואלד האט עס דעם רעבינס אייניקל טווערסקי געטוהן פאר הונדערטער בחורים, און יארן לאנג האט עס אנגעהאלטן, און דער רבי האט געוויסט און ס'האט אים נישט געהארט ווייל ס'איז זיין אייניקל, אייניקלעך מוז מען וואטשן, עטס זאלטס וויסן סרול האגער המצרי איז טמא מטומא, און ער האט פארפירט זיין טאטן אלע יארן, און ער איז א ליגנער און ער איז א שקרן, און ער איז אלעס וואס מען קען זאגן אויף א מענטש שלעכטס קען מען אויף דעם מענטש זאגן, און דעם שייגעץ גייט עטס האבן פאר רבי און שיקן ענקערע קינדער אין זיין ישיבה. טינק טווייס און לייזער וואלווי דער צווייטער שייגעץ זאגט ער מיר משה הערש זאל ער פייגערן ווייל זיין זוהן האט א האטליין וואס האט דיר מיין טאטע געטוהן שלעכטס בשעת דיין טאטע האט נישט געהאט טוילעט פעיפער צו באצאלן ער האט ארויס געמופט אויף מאנסי האט אים יעדער געבארגט גרויס געלט דאס ווייסט איר נישט דיין טאטע האט דען איין אמתדיגע פרוטה ביי זיך עס אדער געבארגט אדער האט ער סתם אפגעגנבעט ער האט געזאגט יא געב מיר געב מיר כ'וועל דיר געבן א ברכה ס'האט געהאלפן ווי פארן ווי פון פאריעריגן שניי די זאלץ. יעצט, כ'האב ענק געזאגט וואס איז געשעהן מיטן סווימינג פול, ס'איז געווען א דיעל אז מ'גייט אריינלאזן נאר פרויען צוויי שעה, אבער די דזשענדער, די וואס האבן זיך געטוישט, די מוז מען לאזן, ווייל די. זיי האבן אזוי, זיי האבן דעם דין פון א זכר און א נקבה, ווילן זיי שפילן זיי זכר, ווילן זיי שפילן זיי נקבה, און יעדער האט מיך אויסגעלאכט, איינער האט מיך אפגעקאלט פונקט פאריגע וואך, אה, דו חזיר, דו האסט שוין ווידער נישט וואס צו טוהן, האסט אריינגעלייגט דעם קאפ אז וואס, אז מ'האט. געמאכט אז זיי זאלן האבן, זאג איך, כ'האב נישט אריינגעלייגט דעם קאפ אז זיי מעגן, איך האב עס אפגעשריבן שווארץ אויף ווייס, איך באקום די אלע אינפארמעישן, דזשאסט ביקאוז דיר האט מען גע'אסר'ט דעם האטליין, און מען האט דיר גע'אסר'ט דארטן דעם אינטערנעט, מיינט נישט אז דאס איז ריכטיג, עטס דארפטס זיין מער אויפגעקלערט, ווייל אסאך אינגעלייט האבן מיך אפגעקאלט, איך דאנק דיר מורא'דיג דו האסט אונז אויפגעקלערט, ווייל אזוי לאזן מיר נישט אונזערע ווייבער גיין, ווייל וואס זאל איך טאקע טון אז אבי שטיין העט אריינקומען, ער העט מאכן אזוי ווי ער שווימט לעבן מיין ווייב, און ער העט אויך מעגן, און ער איז נאך א זכר, און ער העט איר בועל זיין, אנבעליוועבל. די וואך האב איך באקומען א טעלעפאן קאל אז די פרויען זענען געגאנגען שווימען, זיי האבן זיך אינדזשויט, נחום ראזנבערג איז א משוגענער, ער האט נישט וואס צו טון, האט ער פאנטאזירט אז די וואס האבן זיך געטוישט, צו זיי האלטן זיך ביים טוישן פון די זכרים אויף נקבות מעגן קומען דארט די דזשענדער, זאגט ער ס'איז אריינגעקומען א הויעכער א שווארצער איז געווען סעווען פוט טרי, אזוי זאגט ער מיר, כ'נעם א דיסקלעימער טאמער ס'איז נישט אמת, און ער זאגט ער האט זיך גענומען אויסטון אין פאבליק, יעצט זעט אויס ער האט זיך נאכנישט אראפגענומען די מעשה, קען זיין ער האלט זיך עס ביים אראפנעמען, ס'קען זיין אסאך וועלן זאגן זיי זענען א נקבה זאלן זיך קענען ארומשפילן מיט נקבות, סווימינג פולס און טוילעטס, עניוועי, און דער עולם האט אנגעהויבן צו שרייען. האט ער געזאגט העי דעטס די דיעל, למעשה האבן זיך אלע פרויען אנגעטוהן און זענען אוועק געגאנגען, סאו שקויעך מיסטער הייקינד מיט דיינע לגיונות וואס דו האסט אונז ערלעדיגט, שקויעך פאר די אלע עסקנים פון ווילימסבורג, איך ווייס אפילו נישט וויאזוי זיי הייסן, שקויעך מיסטער ווייזער, שקויעך משה דוד נידערמאן, שקויעך פאר ענק אלע, עטס מאכטס א פענאמענעל דזשאב, יעצט איך האב געזאגט דעם עולם ס'איז שוין די העכסטע צייט צו פארלאזן ווילימסבורג, מ'זאל גיין אין קליינע שטעט, מענטשן. סאו יעצט האט מיר אויך איינער געזאגט, כ'האב דיך געפאלגט, און ער איז געפארן וואוינען אין א שטאט אטלענטע דזשארדזשע, ס'איז דארט דא אידישקייט, זאגט ער קויפט א הויז פאר אכט און צוואנציג טויזענט דאלער, איז זיך מחיה דארטן, די נאנטקייט, ווייל ס'איז קליינע קאמיוניטיס, מ'שטויסט זיך נישט אן אין אים, ער איז אזוי צופרידן, ער קען מיר נישט באדאנקען, ער זאגט ער וויל מיר קויפן א הויז, איך זאל מיך אויך דארט קומען באזעצן, אזוי שיין איז דארט. ס'איז שיין, ס'איז א בעסערע קליימעט ווי דא. עניוועי, סאו שקויעך משה דוד. יעצט איך וויל דיר בעטן א זאך, זאג אז דו ווילסט אויך ווערן א נקבה, וועסט זיך קענען גיין מיט די פרויען שווימען, און דארפסט נישט קיין מורא האבן אנצורירן א היימישע פרוי און אפילו זיי אריינצולייגן כמכחול בשפופרת ווייל זיי וועלן זיך שעמען צו פארציילן, זיי וועלן זיך שעמען און זיי מורא האבן זיי וועלן זיין אסור לבעלה, דארפסט דיך נישט פ פ מיט אונזערע היימישע קינדער קען מען דאך טון וואס מען וויל ליידער, דארפסט דיך גארנישט שעמען, איט וויל נעווער קאם אוט, ווען נישט וועט מען נעמען נאך אפאר שקצים זאלן צוהעלפן ס'זאל נישט ארויסקומען. יעצט קאלט מיך איינער אן פון מאנסי אז שאץ בויעט א פרויען מקווה און מען דארף זיך אומקוקן ווייל ער פארשטייט אביסל צו מקווה'ס אבער ס'איז נישט אין דער ארדענונג וואס דארט גייט פאר דורך הרב איד האט מיך נישט גערופן בין איך פטור און אפילו ווען איך גיי גיי נעם איך מיך אויך אויס מען מוז מיך אויסהערן ווייל טאמער האלטסטו ביים טוהן אנדערש האב איך נישט וואס אנצוברענגען מיין צייט. סאו זאלן זיי געזונטערהייט בויען, מ'האט שוין געבויעט הונדערטער מקווה'ס לעצטנס, ס'איז דא די ועד המקוואות וואס זי העלפט צו, מיט ווידיאוס בויעט מען מקווה'ס, צו מ'שיקט אריין פלענס, ס'איז אלץ באלאוני די גאנצע זאך, איך האב דאך שוין געכאפט אזויפיל פראבלעמס ביי זיי, ס'לוינט זיך אפילו נישט דאס רעדן, ס'איז נישט גארנישט ארגער ווי די פלייש, מ'האט גערעדט מ'האט גערעדט, קאשויער רב דער יענער, למעשה דער סיגעטער איז געפארן. מיט א ווייט הארס, ער האט אלעס מתיר געווען ענד דעטס איט. יעצט איז דא נאך א זאך, איינער קאלט מיך אפ א אינגערמאן זאלסט וויסן, איך וואוין אין קרית יואל, איך גיי דאווענען אן גארפיעלד ראוד, איז דא די זאלוינים האבן א שול און זיי האבן א מקווה, און איך גיי דארטן דאווענען, נאר ווען איך בין שפעט, בקיצור ער זאגט מיר איך הער דיך אויס שוין יארן, איך בין אזוי צופרידן, פארוואס איז ער צופרידן? ווייל איך זאג מען דארף אריינגיין אין א טוילעט באקוקן קודם פאר דאס קינד גייט אריין, למשל אין א שיל צו וואו, צו אין א מקווה, צו זען אפשר זיצט דארט א חזיר, זאגט ער יא האט אמאל געטראפן ווי א חזיר זיצט אראפגעצויגן מיט די הויזן שפילט זיך מיט זיין ערווה, און נארמאל קומט דאך נישט אריין די טאטע נאר דאס קינד אפילו ווען די טאטע איז אינדרויסן, אבער דער טאטע גייט נאך און ער זעט ווי ער ווייזט פארן קינד קום קום אזוי שטילערהייט קום און ער שפילט זיך, איז ער אריין ער האט אים דערלאנגט אזא. פראסק אז ער איז געפלויגן. דאס איז נישט געווען ביי זלמן לייב אין מקווה, ניין דאס איז געווען סתם, ער זאגט מיר קיינער פארשטייט דיך נישט אזוי גוט ווי די היינטיגע טאטעס וואס זיי דארפן מחנך זיין קינדער, זיי האבן עס ארויס. עניוועי איז ער געגאנגען דארטן ביי די זאלוינים און עס איז געווען עלעווע צייט צו וויפיל און דארט איז נישט דא אזא טורן סטייל זאגט ער למעשה מען טאר דאך עס נישט לייגן ווייל נחום ראזענבערג האט דאך געהייסן זאל עס לייגן טאר מען עס נישט לייגן. צו אפשר איז עס יא דאס איז געווען אפען, בקיצור ער האט געטראפען ווי צוויי בחורים איינער איז געקומען פון זלמן לייב'ס כיתה ד' דארטען הענגען זיי ארום צענע אינדערפרי צענע עלעווע ביי די זאלוינישע מקווה אין גארפילד ראוד און א צווייטער איז געווען וואס ער קען אים אפילו נישט און ער זאגט ער איז אריין געקומען אינמיטען האט ער זיי געזעהן ביידע וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים זיי האבן ביידע געווען מיט אויסגעצויגענע שווערדן און זיי האבן זיך געשפילט.

פֿליקט די טיר, אַז ער זאָל נישט, װי מע זאָגט, נכשל װערן. זאָגט ער, איך זאָג אײַך דעם אמת, איך הער דאָך אײַך אױס די גאַנצע צײַט. איך האָב נישט געװאָלט פֿאַרלירן מײַן פּרעסטידזש פֿאַר מיר אַלײנס, און איך בין געבליבן שױן דאָרט, ביז נאָכן דאַװנען שױן נישט אַראָפּגײן, הערן שופֿר אױך נישט, איך האָב דאָך נישט געװוּסט, װוּ זי באַהאַלט זיך, און איך האָב מורא געהאַט, זי זאָל נישט עפּעס זאָגן, אַז איך האָב עפּעס געטאָן. און ער זאָגט, און דאָס איז געװען דאָס לעצטע מאָל, װאָס איך בין געפֿאָרן אױף אומאַן. איר זענט גערעכט, מע טאָר נישט פֿאָרן אױף קבֿרי-צדיקים מיט די װײַבער, אָן די װײַבער, מע טאָר נישט פֿאָרן. אַשרי יושבֿי בֿיתך. ווילסט קברי צדיקים, פאר מיט דיין ווייב אויף ניו העמפשיר אויף די ווייט מאונטענס, די קברים דאס איז א מכשול פון גאנץ כלל ישראל. סאו צוביסלעך דער עולם הייבט מיך שוין אן צו פארשטיין וואס דאס איז זייער גוט, ווי מען פארשטייט מ'זאגט בעטער לעיט דען נעווער, און אפילו רבנים פארשטייען שוין אויך, א רב זאגט מיר דו דארפסט דיך שוין נישט שלאגן מער פאר דיינע רעכטן, דו דארפסט גארנישט, דיינע שיעורים אין הלכות נידה האבן געשטעלט אלע רבנים אויפן פלאץ, זיי זענען כקוף בפני אדם, זיי זענען אזוי ווי מאנקיס. זאגן זיי, אונז פסק'ן מיר כסדר, אונז האבן מיר אזויפיל הסתפקות'ס, אונז האבן מיר נישט קלאר ארויס, איר לייגט אראפ א זאך מיט באקציינער. און ער זאגט מיר, טוטס מער שנעלער ענדיגן, כ'מיין גיין ווייטער מיט די ענין פון הלכות נידה, ווייל איר ווייסט נישט וואסערע תועלת פארן ציבור ס'איז. אינגעלייט פרעגן מיך שאלות, זיי זאגן רב נחום האט אזוי געזאגט, צו ס'איז ריכטיג, יא ס'איז ריכטיג, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, דאס איז דיין פראבלעם. און דאס דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן, איך הער זאגן אז דער מונקאטש איז שוין אלט און קראנק, ער גייט שוין אויף א ווילטשעיר, ער האט שוין קענסער, שוין דער אלטער טוט א פייגער, מנחת אלעזר האט געזאגט אז איך בין די לעצטע רב איך געב קיינעם נישט איבער די קאנסעס, און זיי גאנץ האבן זיך גערופן מונקאטש, פאר איז עס אזא בזכות זה גאנץ מונקאטש, מונקאטשער רב איז אויף דעם ברוגז געווען, און יעצט הער איך אז דער מונקאטשער איז שוין אויך קראנק, חיים לאזער גייט איבערנעמען, חיים לאזער איז געווען א חזר אז ס'איז געווען א נחת, אבער ס'איז נישט זיין שולד, אים האט יחיאל בראנער אנגע'חזר'ט. איינער האט מיך געלאזט הערן אמאל א טעיפ ווי דער מונקאטשער האט געשריגן יחיל האסטו גע'חזר'ט מיין לוזי! היהי! נע, ס'איז גארנישט געשעהן. פאר מונקאטש וועט ער זיין זעהר א גוטע רב. ברוך מרדכי פלעגט ברענגען פלעיבוי מעגעזינס, האט מיר איינער יעצט געזאגט וואס ער האט געלערנט אין מונקאטש, ער זאגט, וויאזוי האט ער אזוי נושא חן געווען, געווען דאך א גראבער חזר. נאר די קינדערלעך האבן נעבעך געוואלט, די בחורים אויך האבן נעבעך געוואלט, געוואלט זעהן פלעיבוי מעגעזינס, וויאזוי א פרוי זעהט אויס נאקעטערהייט. און ער פלעגט עס גיין ברענגען ווייל זיי זענען דאך נישט געווען איין און צוואנציג. און דאס האט מען געשערט פון איינעם צום צווייטן און פון צווייטן צום דריטן, און אזוי האט מען מטמא געווען די גאנצע שטאט. און נאכדעם וואונדערט זיך נאך איינער פארוואס איז נישט אויסגעוואקסן פון קיינעם א נארמאלער, א מורה הוראה, א רב, אן ערליכער מענטש. יעצט, איינער האט מיך אפגעקאלט און געזאגט אז סרויל האגער פון ארץ ישראל פלעגט זיצן אין מונקאטש יארן לאנג, דארט איז געווען זיין בעיס, ער האט אויסגעהערט דארט אין קאווע שטיבל אלע נבלות, אלע חזיר'ייען. פרעגט מיך איינער, וויאזוי איז דאס מעגליך אז מען האט יעדן דארט מטמא געווען און מען האט אים נישט מטמא געווען? זאג איך אים, ער האט אויסגעזען זייער אגלי, ער האט געהאט צרעת אויפן פנים. זאגט ער, יא, אבער ער האט נישט געזען וואס דארט גייט פאר? זאג איך אים, א יא און א נישט, ער האט געהאט אייגענע פראבלעמען, דא שטייט אים א מולטי ביליאן דאלער שטול צו פארלירן, און ער ווייסט נישט וויאזוי צוצוקומען צום טאטן און מתוודה זיין. אדער איז ער אויך דער זעלבער חזיר ווי אלע האגערס, מ'איז שוין היינט נישט זיכער אויף קיינעם, כ'האב ענק געזאגט, טודעי איים נאט שור אבאוט עניבאדי עניטינג ענימאר. יעצט האב איך געוואלט נאך אביסל רעדן וועגן זייער א וויכטיגע זאך, עטס ווייסט ס'איז דא, די פעדערל געט א פעל גרענט, און די סטעיט געט אזא טעפ פראגרעם, און דאס איז אלעס וואס מען געט צו מאכן פאר די ישיבות לייכטער וכדומה, איך וויל אייך זאגן, ס'איז געווען אמאל איינער פון לונדון און. ער איז געווען מאטל'ס א גוטער ידיד, א קנאי, א געלערנטער מענטש. ער האט אנגעהויבן די גאנצע מאוומענט פון נטורי קרתא אין לאנדאן. וויאזוי ער הייסט איז נישט וויכטיג. דער מענטש איז געקומען אמאל אויף אמעריקע, און ר' מאטל האט מיט אים גערעדט וועגן טשעפטער וואן טשעפטער טו, האט ער אים געזאגט, טו מיר א טובה, גיי אריין אין מיין ישיבה, קוק דיך אום צו דאס איז מותר להלכה צו נישט. ער איז ארויסגעקומען נאך א טאג, זאגט ער, ס'איז אסור לכל הדעות. למעשה, איך וויל ענק זאגן, איך האב אויך ארויסגעגעבן אסאך פון די אינפארמעישן און פון אויך פון די יו פי קעי. דער עולם האט א פראבלעם מיט אליהו הנביא, און אליהו הנביא זאגט אזוי, אם ה' הוא אלוקים, אויב דער אייבערשטער איז דער באשעפער, לכו אחריו, גייטס נאך אים, ואם הבעל, און אויב ביי ענק איז דער בעל דער באשעפער חלילה, לכו אחריו, גייטס נאכן בעל. פרעגט יעדער א קשיא, וואסערע מין שפראך איז דאס א נביא זאל זאגן לכו אחריו? ענטפערן זיי, ווען איינער איז א געפא, דער אפיקורס איז ארגער פון אלעם, ביסט אן אפיקורס, זאג עס ארויס וועט מען זיך וואטשן פון דיר. עס איז מיר בעסער, זאגט אליהו הנביא, אז איך זאל זאגן ואם הבעל לכו אחריו, כאטשיג איך בין א נביא השם און איך זאג גיי צו דעם בעל, ווייל דעמאלטס זאל איך כאטש אפטיילן די אידן וואס זענען יא מאמינים. איך וויל ענק זאגן, איך האב אנגעהויבן צו ליינען וואס מען דארף אלץ אונטערשרייבן,

וואס איז רעלידזשען איז סטעיט? איז די סטעיט באלעבאס און נישט דא קיין רעלידזשען? נישט דא קיין באשעפער חלילה? אזוי ווי קליין האט געזאגט, ווען איך זעה מיין טארגעט איז נישט דא גארנישט, נישט דא קיין באס, נישט דא קיין מענטשן, נישט דא קיין באשעפער חלילה, נישט דא קיין תורה. דאס זעלבע זאגן אונז אויך און שרייבן דארט אונטער, די גאווערמענט איז באלעבאס, נישט דא קיין באשעפער, נישט דא קיין תורה, גארנישט חלילה. נאר וואס, דער היתר איז געווען ווייל די גאווערמענט איז נישט מקפיד, למשל מען זאגט צו אז מען לערנט אזוינפיל שעה ענגליש, זענען זיי נישט מקפיד אויב מען כאפט אז ס'איז נישט אמת. דו כאפסט אבער נישט אז דו האסט שוין לאנג אונטערגעשריבן אז ס'איז לית דין ולית דיין, און נאך וואונדערט מען זיך פארוואס ס'איז דא אזוינפיל דראפאוטס. דאס איז א פראבלעם? אויב כח הפועל בנפעל רעגירט, וואונדערט מיך אפילו אז ס'איז דא פינף פראצענט שומרי תורה ומצוות. כ'וואונדער מיך. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס מען שרייבט אלס אונטער. מען שרייבט אונטער דאס נידריגסטע, דאס ארגסטע, מען שרייבט אונטער אז אמעריקע איז דער בורא כל עולמים, און אן אמעריקע וואלט נישט געווען גארנישט, און אן אמעריקע וואלט נישט געווען קיין תורה, עס וואלט נישט געווען גארנישט, מען שרייבט אונטער אז מען וועט פאלגן נאר וואס אמעריקע זאגט אפילו קעגן די תורה, און נאכדעם האט עטץ נאך א שאלה פארוואס ס'איז דא אזויפיל שקצים? געהאדעוועט געווארן מיט דעם מין געלט. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם ביז ווילאנג ס'וועט נישט זיין קיין מעידזשער טשעינדזשעס און דער עולם וועט זיך נישט אינאכט נעמען און דער עולם וועט זיך נישט ווי מ'זאגט אפשטעלן פון די אלע גניבות און גזילות און נעמען געלט פון וואס מ'טאר נישט איז וויל איך ענק בעטן איין זאך טוטס עס ווייטער געזונטערהייט ווי כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם כ'האב א גרויסן פראבלעם אבער כ'קען דאך ענק נישט אפשטעלן כ'קען דאך נישט זאגן יענעם נעם נישט קיין געלט אבער זייטס נישט די אויפקוקער אויף כלל ישראל, רעדטס נישט איין פאר כלל ישראל אז אונז זעמער די צדיקים, אונז זעמער אלע אין די זעלבע שיף, און מיר עסן די זעלבע חזיר, און מיר עסן די זעלבע, טרינקען די זעלבע טרייפות, און מיר ברענען אין איין גיהנום, ענד דעטס איט, דעטס אלל יו שוד ווארי אבאוט. מלכיאל קאטלער האט גענומען א ווייב און די בית דין האט געזאגט ער טאר נישט. ער האט אונטערגעשריבן אז ער גייט נישט נעמען, ער גייט נישט ארויספארן אפילו עס קומט זיך אים צו זיין ראש ישיבה און ער האט זיך אונטערגענומען אלעס, נאר מען האט אריבערגעלאזט דאס ווייב ללעג ולקלס, ס'איז געקומען איינער וואס האט שוין גענומען אפאר קריפלס, אלע זיינע שידוכים זענען שיינע מענטשן אבער קריפלס, ס'איז דא ער האט גענומען למשל דעם רעבן אין ארץ ישראל פאר אן איידעם, ער הייסט דער סטאלינער רעבע, אויף אים האט זיין ערשטע ווייב געזאגט ס'מוז נישט זיין אז ס'איז אמת, אבער ס'איז געשטאנען אין ניו יארק טיימס און ס'איז געשטאנען אין לאס אנדזשעלעס טיימס אז ער איז א משכב זכור'ניק און זי האט נישט געוואלט ער זאל איר שטופן אין אחור. אזוי האט זי געזאגט, ס'מוז נישט זיין ס'איז אמת. נאכאמאל, דער חילול השם איז געווען גרויס אין אלע גאסן. איז געקומען דער שטיינווארצל האט אים געכאפט, פאר אים איז דאס גוט, ער כאפט. האט ער כאטש אויפגעשטעלט א שיינעם דור. קומען דער צווייטער האט ער געכאפט דא דעם קאטלער. די בית דין האט געזאגט ער טאר נישט חתונה האבן. ביז ער געט נישט א פרוי. געגעבן א היתר האט ער געטראפן א נאכאמאל א שטיינווארצל און ער האט געטראפן ער האט באקומען מיט איר איין זון האט ער באקומען און דער זון איז געווען פונקטליך גענוג ראוי צו נעמען א ספרדישע חיה קען זיין גענומען א ספרדישע ווייל ספרדים מעגן האבן צוויי ווייבער ווייס איך נישט אבער ער האט דאך צוגעזאגט אז ער וועט נישט איבערלאזן דאס ווייב על כרחך ווייל זיי האבן געוואוסט אז די מינוט ער ווערט ראש ישיבה שלאגט ער כפרות און זי האט געהאט צוואה פון איר עלטערן אז מ'טאר נישט פארן וואוינען אויף אמעריקע. פארשטייסט? דאס איז די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר, יעדער טוט וואס ער וויל, און תולדות אהרן האט אים יעצט גערופן, ער האט געמאכט א סיום השס אז ער זאל דארטן רעדן, די גאנצע חסידישע וועלט שוין נישט דא קיינער ביז צו אים, איר הערט וויאזוי צודרייט אונז לעב מיר, און יעצט ווערט מען געוואויר אז אלע יארן נעמט תולדות אהרן געלט, ווען איך האב געזאגט מיט יארן צוריק אז דער גרעסטער לץ אין גאנץ סאטמאר איז געווען אברהם יצחק קאהן דער תולדות אהרן רבי, האט יעדער מיך אנגעקוקט ביסט משוגע ער איז געווען א צדיק יסוד עולם, זאג איך יא אבער ער איז געווען א לץ אויכעט, פרעגט מיך איינער פארוואס? איך האב דאך עס געזאגט אויפן האטליין. ער האט געזאגט צוואה פאר די קינדער אזוי, איך לעב פון סאטמאר, זיי האבן מיר געגעבן גרויס געלט, ממילא נעם איך נישט קיין געלט. טאמער עטס קענטס נישט מעמד בנסיון זיין, עטס ברויכטס עס האבן, קענט עטס נעמען ביטוח לאומי, קופת לאומי, טיפת חלב, קופת חולים, אלעס וואס עטס ווילטס קענט עטס נעמען. און ער האט געהייסן דער חשובסטע תלמיד פון די בריאה. איר זעהט ווי אונז האלט מיר. דער גרעסטער לץ, נאך אזא לץ איז נישט געווען. די אלע מוסדות וואס האבן גענומען געלט, זיי האבן געלאכט פון סאטמאר רעבן, און זענען אבער כאטש ארויסגעקומען מיט א פרומען פנים, יוי, דער הייליגער רעבע האט געזאגט, דער רעבע, דער רעבע. מען האט נאך יענעם באפאלן, פון וואס נעמסטו געלט פון די מדינה? ער האט זיי אפן געזאגט, איך פייף זיך אויפן רעבן, און איך פייף זיך אויף ענק, און איך פייף זיך אויף דער תורה, און אויפן רבונו של עולם, און אויף אלע שטותים. ווייל זעט אויס ער האט אויך געהאלטן ס'איז אלץ פול מיט שטותים די גאנצע זאך. א פאר סיקריקן חברה. מען האט זיך געמאכט א ביטול מלאכה, דעמאלטס ווען ר' יוסף חיים זאנענפעלד איז נסתלק געווארן, נפטר געווארן, האט מען געמאכט א ביטול מלאכה, מען האט פארגעסן צו זאגן מען מעג שוין צוריק גיין ארבעטן, מען איז געווארן קנאים און אזוי זויגט מען אויס דעם עולם'ס געלט מיט פאלשע קנאות, יעצט גייט מען אין פראנט פון קאנסול, אין פראנט פון דא און אין פראנט פון דארט, מען דארף מאכן א לוח אזוי ווי ס'איז דא א לוח היומי, ס'דא יעדן טאג לערנט מען די בלאט גמרא, לאמיר מאכן אויפן גאנצן יאר ווי מ'זאל אלץ גיין פראטעסטירן, איך מיין מ'זאל גיין אין פראנט פון מערי ליאו און גוגענהיים דענטל קליניק אויכעט, ווייל ווען אונז זעמער געווען יונגלעך האט מען אונז דארט געפיקסט די ציין אומזינסט, א איד האט מנדב געווען, אבער דער גוגענהיים איז נישט קיין שומר שבת, סאו לאמיר גיין דארט אויכעט מאכן א פראטעסט. די גאנצע קנאות מיט די גאנצע שיטה וואס עטס ווילטס פארקויפן פאר די וועלט איז היינט אזוי אויסגעשפילט אז ווער ס'איז עוסק דערין זעהט אויס ווי א בהמה. און נישט ווייל די רבי חלילה אונזער הייליגע רבי איז געווען חלילה נישט אין דער ארדענונג. אלע ארום און ארום האבן געלאכט פון דעם אלטן איד און זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט. און יעצט וואס ווילסטו? יענער זאל נישט טוהן? אז דו האסט געטוהן סאו לאז יענעם אויך טוהן. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די פרשה פון די גערע ווייבל וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן און איבערגעלאזט א בריוו. יעצט אזוי, ליצמאן האט געמאכט חוזק, מען האט אים געזאגט אין כנסת מען דארף עפעס טוהן ביי די פרומע, האבן זיי געמאכט חוזק, קוק וויפיל קינדער ביי ענק קומען אין די טאשקע וואס איז דא די בוקס, קומען זיי מיט מעסערס און ביי אונז קומט מען נישט מיט מעסערס. שוין, האסט גוט אפגעפרעגט יענעם. וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז דאס ווייבל האט זיך נישט געהארגעט? הייסט? אקעי. איך קען נישט פארשטיין באמת וויאזוי די גערער זענען אויכעט פיל פון דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, זיי זענען דאך נישט פון מארמאראש. מאכט די ליצע ליצנות און פרעגט דאס אפ און פארטיג. יעצט לאמיר גיין ווייטער. האט זיך אסתי וויינשטיין געהארגעט צו נישט? האט זי איבערגעלאזט א בריוו? יא, האט זי איבערגעלאזט א גאנצן בוק? כ'האב אזא הנאה פון דעם בוק, איך זאג דיר, דער בוק אליינס גייט דיר אריינברענגען אין עולם הבא. איינער שרייבט אויף די טמא'נע כלי, דאס הייסט וואטסעפפ, שרייבט ער דארט א קאמענט אויף איר בוך, אז די דריי גערע רעבעס, היינט איז די יארצייט פונעם לב שמחה, זאלן זיך צוזאמנעמען אויבן אין הימל און זאגן פארן היינטיגן גערע רעבן אז ער זאל אויפהערן די תקנות. איז די לצים, ווייס איך ס'דא לצים אויך, שרייבט איינער אריין, זי גייט זיי טרעפן אין גן עדן, קודם ווייסט זי נישט ווי זי העט אנקומען, און נאכדעם ווייסן זיי נישט ווי די גערע רעבעס זענען אנגעקומען מיט אזאלכע תקנות. דער עולם מוז זיך אויסלערנען, מען קען נישט מער מאכן לצנות פונעם עולם, ווייל דער עולם ווייסט וואס איז גוט און וואס איז שעדליך, און פארקויפט נישט קיין הימל זאכן, קיינער איז נישט אין הימל. יעצט לאמיר גיין ווייטער, דאס ווייבל זאגט אז זי האט געהאט א פראבלעם, יעצט, מיך האבן אנגעקאלט צענליגע גערע חברה, מיין גערער וואס זענען פון די יודעי ספר, די וואס זענען נאנט קרובים אל המלכות אל החלל, און זיי זאגן מיר אפן און קלאר, דער אינגערמאן האט זיך געדארפט גט'ן נאך פאר די חתונה, ער איז געווען א משחית פון קאפ ביז פיס. זי שרייבט אין דעם ספר אז ער האט איר גענומען אין א מאסאזש פארלער, ער האט זיך געלאזט מאסאזשירן און. א מאן האט איהר מאסאזשירט און ער האט מיט איר געוואוינט, און ווען ער האט אנגעהויבן צוצולייגן זיין ערווה ביי איר ביים אותו מקום האט זי געגעבן א שפרינג אוועק ווייל קיין שום אידישע טאכטער וויל נישט זנות, איז למעשה וואס איז געשעהן? ער האט איר נאכדעם געזאגט, ער האט געפרעגט אלע רבנים זי איז אסור על בעלה, האט ער געזאגט אזוי, דו קענסט בלייבן וואוינען מיט מיר ווייטער, אבער ס'איז זנות ביסטו אסור על בעלה. האט ער געזאגט אזוי, אז דו ביסט דאך שוין אסור על בעלה, קענסטו דאך שוין גיין וואוינען מיט יענעם וויפיל מאל דו ווילסט, ביסט דאך שוין סיי ווי סיי אסור על בעלה, איז במילא קען איך ווייטער בלייבן מיט דיר וואוינען. כ'וויל נאר זאגן פארן עולם דאס איז פאלש, ווייל יעדעס מאל וואס מען טוט א איסור אדער חיבוק אדער נישוק אדער ביאה, איז יעדעס מאל אן עקסטערע איסור כרת. אבער פאר פרויען קען מען איינרעדן וואס אימער, און דאס איז וואס כ'וויל ענק שטעלן אויף די פיס, לאטס ענק נישט איינרעדן. וועגן דעם וויל איך רעדן צו די אידישע טעכטער, איך האב עס שוין געזאגט צענליגע מאל און איך וויל עס איבערזאגן נאכאמאל. ווען דיין מאן בעט דיך צו טון א זאך וואס מען טאר נישט, אדער דיין פרוי בעט דיך צו טון א זאך וואס מען טאר נישט, למשל וואוינען ווען דו ביסט נישט ריין, צו וואוינען ווי דיר איז נישט איינגענעם, למשל ער וויל וואוינען הינטן, און דיר איז דאס נישט אנגענעם, ס'טוט דיר מורא'דיג וויי, אדער ער וויל דיר שטופן אין פיסק אריין, זאלסט אים זאגן אנטשולדיגט, דאס איז נישט סעקס ביי מיר, וואטעווער איט איז ביי יו, ביי מיר איז דאס חאזעריי און איך וויל נישט, און דו האסט אלע רעכטן דאס צו טון, און טאמער זעסטו אז דו קענסט נישט דורכקומען, עט זיך עס נאר אויסלאזן שלעכט, ער'ט נאכדעם וואוינען ווען מ'טאר נישט. ער וועט נישט פרעגן קיין שאלות, און אז מוזטו נישט גיין אין מקווה, ווילסטו האבן א אידיש לעבן, איז גוט, ווען נישט, נאך וואס זאלסט דיך פלאגן, געסט אוועק פארן אייבערשטן א האלבן חודש, און נאכדעם ווייזט זיך אויס אז דו וואוינסט עניוועי אן אן א מקווה, צו דו האסט נישט געמאכט אלע זאכן וואס מען דארף, סאו וואס טוסטו אויף מיט דעם אלעם? און דאונט בי עפרעיד טו פוט יור פוט דאון, איך געדענק ס'איז געווען איינער וואס איר מאן האט נישט געוואלט האלטן טהרת המשפחה, ער פלעגט צו טאפן און פאטשקענען, ס'איז געקומען דעמאלטס, איך בין נאך געווען א בחור דעמאלטס, ס'איז געקומען צו ר' חיים מאיר'ל, און זי האט אנגעהויבן צו וויינען, האט דער וויזשניצער רבי איר געזאגט אזוי, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס האט א פארפוילטן צאן אין מויל, טאמער וועט ער אים נישט ארויסנעמען גייען אלע ציין ווערן פארפוילט, אויב ער איז פארפוילט, נעם ארויס דעם צאן און ווארף אים אוועק. און זי האט זיך נעבעך גע'גט, און זי האט גוט חתונה געהאט נאכדעם. איט דאזענט מין אז דו האסט געטראפן א באם, און ווייל דיין טאטע, ניינטי פערסענט האט דאך דיין טאטע גענומען דעם באם, ווייל זיין טאטע פארט מיט א קעדילעק. איז במילא האסטו גארנישט אין דעם שידוך, דער איז נאטינג אין איט פאר יו, און דארפסט דיך נישט דערשרעקן צו זיין א גרושה, ס'איז דא היינט מסתם פערציג פראצענט גרושות, פארטי פראצענט, און די אנדערע צוואנציג וואס זענען נישט גרושות האבן שוין ארומגעטרענט אלס מיידל, קיין בתולה זענען זיי שוין נישט, סאו דאונט בי עמבערעסד, דאס איז אונזער סאסייעטי אנפארטשענעטלי, און לאז דיך נישט פון דיין מאן, אז ער האט איר גענומען אין א מאסאזש פארלער האט זי קיינמאל נישט געטארט גיין, זי האט אים געדארפט זאגן יעצט האק איך אפ, און דעמאלטס האבן זיי נאכנישט געהאט קיין זיבן קינדער, און יעצט איז אלעס געגאנגען בחלוטין. יעצט, ס'איז געווען א שטיק צייט פאר דעם האט זי זיך שוין געוואלט נעמען דאס לעבן, מען האט זי אריינגעפירט אין משוגעים הויז אין ארץ ישראל, און מען האט זי ארויסגעלאזט, זי האט אבער געוואלט אפהיטן דעם כבוד פון אירע קינדער האט זי קיינמאל נישט געוואלט פארציילן עקזעקטלי וואס זי גייט דורך מיט איר מאן, סוף כל סוף האט זי יא דערציילט און ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען, און דאס אלעס שרייבט זי אין איר בוך. יעצט הייבן אן די גוט מאכערס צו זאגן נע זי איז א ליגענער, די זעלבע מעשה וואס מען זאגט אייביג אויף יעדן ווער ס'קומט פאראויס, דער תירוץ איז אז דא איז אביסל אנדערש ווייל זי סועט נישט קיינעם און זי זעצט נישט קיינעם איין אין תפיסה, איז מה לי לשקר וואס האט זי יעצט צו גיין זאגן א ליגנט? איז במילא קען מען אננעמען אז וואס זי זאגט איז אמת. נאר וואס? לאמיר אפילו אננעמען אז אלעס וואס זי זאגט איז ליגן. לאמיר נאך זאגן אז זי זאגט פינף פראצענט אמת. איך וויל אייך פרעגן א זאך. דאס איז א הנהגה פון א אידישע שטוב? דאס איז א חסידישע יונגערמאנס אויפפיר? רעכט, אפילו א חילוני א פרייע און א גוי נעמט נישט זיין ווייב אן אנדערער זאל מזנה זיין מיט איר. יעצט, קיינער זאל זיך נישט איינרעדן אז אויב דער מאן לאזט עס צו דער מאן שטופט זי נאך אפילו זי זאל גיין מיט אנדערע הייסט עס נישט געטשיט און ס'איז נישט נאסר לבעלה, ס'הייסט געטשיט, ס'הייסט ביטרעיד א מאן און ס'הייסט אויך. אז זי איז אסור לבעלה, פארוואס ווייל די תורה זאגט אז מען טאר נישט, און אפילו אמאל געשעט נעבעך אז דער מאן טשיט, מיינט נישט אז די פרוי מעג אויך טשיטן, אדרבה האסט געזען דער מאן טשיט, ער ביטרעיט דיך, דאמפ אים, גט זיך, און האב חתונה ווי א מענטש. ס'איז דא זייער אסאך פרויען וואס זיי טרעפן די מענער טשיטן, זיי גט'ן זיך, און זיי האבן נאכאמאל חתונה, און זיי לעבן א שיינעם פראדאקטיוו לייף, מיט אסאך ליבשאפט, מיט א גרויסן פיוטשער. יעצט למעשה איז אזוי, דער עולם האלט אז דאס האט צוטוהן מיט תקנות, ס'איז זיכער אז ס'האט צוטוהן מיט תקנות, די תקנות דאס איז א רציחה, וויאזוי פלעגט זאגן דער סטייפלער דער פריעריגער רב יאנקעוו פלעגט זאגן אז דאס איז אלמנות חיות, דאס איז לעבעדיגע אלמנות פלעגט ער נעבעך זאגן, ס'איז ממש אן אומגליק וואס מ'האט געטוהן מיט די תקנות, ווי קענסטו יענעם זאגן, איך וויל פרעגן. פארוואס האט נישט דער גערער רבי געמאכט אזוי אז מען עסט סטעיק זאל מען עסן נאר פֿופֿצן גראם און אז מען עסט פראנקפורטער זאל מען עסן פֿערציק גראם און אז מען עסט טשיקן זאל מען עסן הונדערט גראם פארוואס האט ער נישט געגעבן אזוי ווי די דייעטישענס געבן איך פארשטיי נישט די גאנצע ווי קענסטו יענעם זאגן וויפיל ער זאל עסן און וויפיל נישט יעצט איז אזוי ווען ער גייט ארום און ער טוט כל דבר אסור אקעי זאגסטו מיט דיין ווייב זאלסטו זיין הייליג. אבער דו ווילסט דאך נישט ער זאל ארומלויפן, סאו וואסארע מינע תקנות איז דאס? באט לאמיר גיין ווייטער. דא איז דא א עקסטרע פראבלעם, אויסער דעם וואס ביז זיי האבן געלעבט סופאוזינגלי לויט די תקנות, איז ער געווען א חיה פון וואלד, ער האט נישט געהאלטן קיין טהרה, ער האט גענומען זיין פרוי צו א מאסאזש פארלער, א מאן זאל איר מאסאזשירן, זאל זיך גוט פילן, און אוודאי ווען מען טוט די אלע זאכן קומט דאך א קירוב בשר ממש, האט ער געוואלט אריינשטופן זיין ערווה, דעמאלטס איז זי א סוטה בעל, צו דעם האט זי שוין זעט אויס נישט מסכים געווען. און איך וויל נאכאמאל זאגן, די אלע מיידלעך און די אלע ווייבלעך, איר זענטס אידישע טעכטער, דאונט גאו אראונד אלל דעי טשיטן אבי דו האלטסט די תקנות און אבי קיינער ווייסט נישט, בקאז אידישקייט איז געמאכט אפילו ווען קיינער זעט נישט אז דו טשיטסט טארסטו אויך נישט טשיטן, און אז דו ברויכסט עס האבן זעץ דיך אראפ מיט דיין מאן און זאג אים אזוי הער מיך אויס, אדער געסטו עס מיר אדער וויל איך א גט. געהאט. דעטס איט. גיי ארויס, וועסט נעמען אן אנדערן מאן, און וועסט מאכן זיכער ער איז נישט אין די גערער תקנות. ביי גערער איז אויך דא וואס זיי לאכן פון די תקנות. מיך האבן געקאלט יעצט מסתם פופציג זעכציג אינגעלייט. זיי האבן געזאגט אונז לאכן מיר פון דעם. פאר מען טוט נאך א שידוך זאגט מען יענעם זאלסט וויסן איך בין א גערער אבער אן גערער תקנות. איך וועל וואוינען ווען דו'עסט וועלן און ווען איכ'ל וועלן און ווען מ'וועט מעגן. פארשטייט זיך ווען דו'עסט וועלן איכ'ל וועלן איז נאר ווען מען מעג. דא איז געווען א אנדערע פראבלעם. דער מאן איז געווען א שייגעץ און א מניוול. ווי האסטו געהערט א מענטש זאל נעמען זיין אייגן ווייב? צו א מאסאזש פארלער, זיך קענען אזוי גוט ענדזשויען זעהן ווי זי זינדיגט? פע! דאס איז א גרויל! דאס איז אנעקסעפטעבל! און ממילא קען מען דאס נישט נוצן אז אלע תקנות טויגן נישט וועגן דעם. די תקנות טויגן נישט, דאס האט נישט מיט די מעשה. די תקנות זענען גוט פאר הייליגע אידן. כ'ווייס נאר נישט וואו די הייליגע אידן זענען. קען זיין דער היינטיגער גערער רבי, רב יענקעלע, קען דאס מיטמאכן. דער בית ישראל האט פון אים שטארק געהאלטן, געזעסן און געלערנט טאג און נאכט אין כולל. קען זיין ער קען עס מיטמאכן. קאוד בי. איך ווייס נישט. איך בין אבער נאך אויף דעם אויך נישט זיכער. נאר איך וויל גארנישט זאגן ביקאויז ס'איז נאט מיי ביזנעס. איך מיש מיך נישט צו יענעם אין בעדרום אריין. אבער אפילו לאמיר זאגן ער קען עס מיטמאכן, הה. נישט יעדער קען דאס מיטמאכן. די תקנות זענען א רציחה פאר כלל ישראל וואס איז נישט דא דאס גלייכן. און נישט נאר גער טוט דאס די רציחה, דאס טוט שוין היינט נאך דארטן דער מאסלאמער רבי, מאסלאנומער, מאסלאמינער רבי. זיי אלע ווילען קאנטראלירן, זיי זענען קאנטראל פריקס. סאו ווייסן זיך נישט אזוי צו קאנטראלירן כאפן זיי אן דעם ערווה און דארט גייען זיי דיך קאנטראלירן. וואס קאנטראלירסטו אים נישט כאפ אים אן די הענט ער זאל זיך נישט אויסרייבן, פארוואס כאפסטו אים נישט אן דעם מח און זאלסט מאכן זיכער ער לערנט גמרא תוספות, ווייל צו דעם טויגסטו נישט, איז נאר ביזי מיט די ערווה א גאנצן טאג. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך וויל נישט זאגן אז דאס גאנצע האט צו טון מיט די תקנות, סהאט מסתם צו טון אבער איטס נאט אלל דער שולד פון די תקנות. סאיז דא נאך א זאך וואס איז א מורא'דיגע שולד אין דעם און דאס איז. אז ווען א אינגערמאן גליטשט זיך איז נישט דא צו וועם די פרוי זאל גיין פארציילן. ווען זי וואלט געהאט איינעם וועם זי קען אפקאלן זאגן אז מיין מאן שלעפט מיך צו א מאסאזש פארלער דעמאלטס איז צרות די גאנצע זאך. פונקט ווי ס'איז דא היינט אינגעלייט וואס מ'רעדט דא פון די פרשה מיט לאו וואס דער אויבערלענדער האט אנגעכאפט די פרוי. יעצט דאס איז קלאר ער האט איר אנגעכאפט אסאך מאל און זי האט אים אלץ געזאגט איך וויל נישט. שרייען יעצט אינגעלייט ווען זי וואלט באמת נישט געוואלט, פארוואס האט זי זיך געלאזט נעמען, ביז צען פופצן מאל האט זי שטיל געשוויגן, פארוואס האט זי נישט געשריגן די ערשטע מאל, די תירוץ איז אזוי, זי האט אויכעט א מאן און זי האט אויך קינדער, און זי וויל נישט שטיין אין פראנט פון די fbi פאר אינוועסטיגעישן אויב ס'נישט וויכטיג, און זי וויל נישט אראפ ברענגען איר גאנצע פעמילי מיט איר רעפיוטעישן, איז אז זי געבט אים צען טשענסעס און ער הערט נישט אויף, גייט מען יעצט זאגן ס'גאר איר שולד, why she didn't stop? דאס איז דאך אונזער אזיאטישער מארמאראשער וועג. יעצט ווי קומט עס אז די פרוי איז מיט אים מיטגעגאנגען צום מעסאזש פארלער? ווען ער האט געזאגט מעסאזש פארלער האט זי אים געדארפט זאגן אנטשולדיגט איך גיי צום רב איך וויל א גט איך וויל צוועלף שורות יעצט איך האב נישט מיט קיין מעסאזש פארלערס גארנישט און זי האט געדארפט וויסן אז ס'הייבט זיך אן מיט א מעסאזש פארלער וועט זיך עס אויסלאזן דר'ערד. כ'האב יעצט דורכגעמאכט א פאל אויכעט מיט א פרוי וואס דער מאן האט איר גענומען און ער האט אהיימגעברענגט. אנדערע מענער און יענער האט אהיים געברענגט יענעמס ווייבער און מען האט זיך עקסטשעינדזשט און ס'איז געווען געפערליך אבער דאס ווייבל איז נישט געווען צופרידן זי האט אים געהאלטן אין איין זאגן נאר דעם הארד נאקלד העד האט גארנישט געהאלפן און לסוף האט אים דער אייבישטער צוגענומען נאך פאר די זעכציג און זי איז געבליבן נעבעך א מענטל קעיס א פרוי ווערט א מענטל קעיס פון אזא זאך. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, דער מוהרא"ש רבי אליעזר שלמה שיק שרייבט אין איינע פון זיינע חיבורים, אזוי ווי איך לערן דאך תורה ברבים, אזוי שרייבט ער אויף זיך, זענען דאך אלע תלמידים מיינע קינדער, זענען אלע זייערע ווייבער מיינע טעכטער, שרייבט ער, בנותי, פאלגטס מיך, אזוי ווי איך וואלט געווען ענקער טאטע, גיי נישט זינדיגן מיט דיין מאן, האב אים דר'ערד, דאמפ אים בעפאר ער קען דיך נעמען ווי מען טאר נישט. יעצט די ברסלב'ער. האט דאך נתן יענקי מאיר סלעכטער בעכטער שמעכטער מיט די אלע משוגעים זענען ארויסגעגאנגען קעגן אים ער האט געשריבן אז אלע מיידלעך זענען זיינע טעכטער העי ס'איז אסאך בעסער ווי לעיזער בערהאנט וואס האט מיט זיי געוואוינט סאו איך וויל ענק זאגן מען דארף זייער שטארק וואטשן אויפן כבוד פונעם מאן אבער די מינוט ער רירט זיך ארויס ארויס פון די תורה הייב אן זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי זה האיש ילך לעזאזל ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר. לאז דיך נישט פון דיין מאן, זי שרייבט אז יארן צוריק האט ער איר גענומען נאך אין א מאסאזש פארלער, האו דעז דיס ווארק? פארוואס איז זי נישט געגאנגען, זי האט גענומען אירע שיך און אויסגעטון און קלאפן ביים ראש הכולל צו ביים גערער רבי'ן צו ערגעץ דארף דאך זיין ווי מען קען קלאפן, מען קען אלארמירן ערגעץ, און דאס איז וואס איך זאג, זי האט נישט דא צו וועם צו רעדן. ווען ס'איז שוין דא פארן גט, מ'הארגעט זיך שוין ארום, און ס'איז דא ווי צו מאכן געלט, קומט יעדער רב אריין. ווי איז ער געווען ער זאל רעדן פארדעם? איך, שטעל דיך פאר, כ'בין א קליינער מענטש, כ'בין נישט, כ'בין נישט קיין מפורסם'דיגער, פארקערט, טאמער איז דא אביסל פרסום איז דאך ס'נאר לגנותא, בין דאך א חזיר, א מניוול, איך אליין ביי מיר אינדערהיים, אדורכגעפירט, נע, איך זאל זאגן הונדערט שלום בית'ער, מסתמא א גוזמא, ס'איז דא אסאך מער, משך די אלע יארן, ביקאוז דער איז א סיסטעם טו דיס. נישט יעדן וואס ארבעט זיך נישט אויס וויאזוי ער וויל גייט זיך גט'ן, און מיט די צווייטע וועט ענק זיין בעסער. סאו נאכאמאל, לאמיר אונז צוטיילן די זאך. די תקנות זענען ווערט אראפצופלאשן אין טוילעט. ווי האט דער זילבערמאן געזאגט מען זאל נעמען די ווייב און איר אריינשטעלן א ווינדל אין פנים אריין. די תקנות דארף מען אריינשטעלן אין א ווינדל און עס אראפפלאשן. ס'איז נישט ווערט גארנישט. ס'איז הייליג, אבער ס'איז נישט ווערט. דער אר"י הקדוש איז אויך געווען הייליג מיט זיינע תעניתים. סיגופים געווען הייליג און אז מ'איז בועל א נידה דארף מען פאסטן כמנין נידה, נײַן און פֿופֿציק תעניתים, ווער קען דאס היינט מיטמאכן? גאנץ כתבי אר"י אלע תיקונים וואס איז דארטן געזאגט געווארן איז היינטיגן דור נישט שייך ס'איז אבסאליט דער אייבערשטער האט אונז געגעבן נייע אורות אזא רבי נחמן פון ברסלב האט אונז געגעבן אנדערע גרויסע אורות פון צדיקים און די אלע האבן דאס אוועק געמאכט און זיי האבן אונז אריינגברענגט מער אהבת השם ליב צו האבן דעם אייבערשטן אפילו דער אייבערשטער וויל אונז ארויסווארפן און דאס האלט אונז אין גלות. ווען ס'זאל זיין כתבי אר"י מיט די תעניתים, הע הע, עווריבאדי וואלט גיוו אפ. איינמאל דער צי קומט צו זרע לבטלה דארף ער אנהייבן צו פאסטן איך ווייס נישט וויפיל תעניתים. איטס נעווער גאנא ווארק. ס'האט זיך אנגעהויבן א נייע וועלט, תורה חדשה מאתי תצא אז ס'גייט צו מיט ליבשאפט, רבונו של עולם האב איך געזינדיגט אבער איך בין אלץ דיין און איך וויל ווייטער זיין מיט דיר. און דאס האט אונז איינגעפירט דער גערער רבי אויכעט. אין אגלי טל ברענגט דער קאצקער אז כאטשיג שטייט אין זוהר אז ס'העלפט נישט קיין תשובה פאר זרע לבטלה זאגט ער טאמער לערנט ער אבער תורה בעיון און ער

מען קען זיצן און פאסטן און זיצן אויף די זונה אויכעט. סאו די מינע תקנות איז זייער גוט געווען דעמאלטס, היינט איז עס אבסעליט, נישט נאר ס'איז אבסעליט, ס'איז צער בעלי חיים דאורייתא, און ס'ברענגט צו מורא'דיגע מכשולות, אפילו דער אינגערמאן האט נישט די גאטס און די קארידזש צו גיין צו א זונה, אבער דער קאפ ליגט אים ביי די זונה אגאנצן טאג, אוי זי איז אזא שיינע, וואו וואלט איך געליגן מיט איר אין בעט, וואו וואו וואו וואו וואו וואו, דאס איז נישט געלעבט. עס איז אין פעין ענד אין וועין. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן פאר די אלע גערער חסידים, קומטס מיך נישט און באפאלטס מיך נישט און הרגעטס מיך נישט, טוטס נישט די אלע זאכן, קאז' ס'איז נישט פאר אייער בענעפיט, עטס ווילטס אויך האבן א שיין חסידות און עטס ווילטס נישט האבן עס זאל אזוי אויסזען, איך בין געווען אינאיינעם אין יוראפ אין אוקריינע, איך האב געבויט מקווה'ס, געווען א גערער ווייבל מיט א אינגערמאן, ס'איז געווען א מורא'דיג שיין ווייבל, און דער אינגערמאן האט געפייגערט נאך איר און זי נאך איר מאן, און זי פלעגט זיך אנשמירן אויף די נעגל דורכזיכטיגע. און נעיל פאליש. האב איך איר אמאל מוסר געזאגט, איך מיין אין פראנט פון איר מאן, נישט אליינס, ניין, איך האב איר נישט געפאטשקעט אזוי ווי ישראל האגער המצרי, טראסט מי, האב איך איר מוסר געזאגט, ווי אזוי? ביסט א חסידיש ווייב ווי אזוי גייסטו אזוי, און אויך די קלייד איז נישט געקומען ארויף ביז ווי דער חיבור איז פון די האלז מיטן גוף, נאר עס איז געווען בערך אזא אינטש נידריגער, האב איך איר געפרעגט, ווי אזוי גייט דאס אזוי אז דו פי טוסט דיך אזוי אן, זאגט זי, לאמיר דיר זאגן, ביי אונז אין גער, זענען אלע מיידלעך און אלע ווייבלעך גייען אזוי מאדערן אנגעטון, אזוי זאגט זי מיר. פרעג איך איר פארוואס, זאגט זי ליסן, אונז מוז מיר ערגעץ ארויס געבן אונזערע סעקשועל דעזייערס, דער מאן טאטשט אונז נישט, ווען ער קומט שוין געט ער א קום פאר, נאך אנגעקומען איז ער שוין אנטלאפן, שוואנגערט אונז אן און נאכדעם בלייבן מיר נײַן חדשים ברעכנדיג, און למעשה עפעס מוז מען דאך האבן, גייט מען כאטש ארויס אין די גאס אזוי אנגעטון יעדער זאל אונז זען, אזוי האט זי מיר געזאגט. די ליצנים זאגן עס איז געווען עפעס א גערער געגאנגען קויפן א היט, דרייט עס א האלבע שעה אהער און צוריק, פרעגט אים דער היט סוחר זאג נאר, דיין ווייב האט אויך אזוי לאנג געדרייט ביז האסט עס גענומען? עס איז דאך סך הכל איז דאך א היט, זאגט ער ניין מיין ווייב האט געדוירט צוויי מינוט, פרעגט ער אים פארוואס דער היט דוירט אזוי לאנג, זאגט ער ווייל מיטן היט גיי איך גיין אין די גאס מיטן ווייב גיי איך נישט אין די גאס. יו דאנט אנדערסטענד, א פרוי דארף האבן שאר, כסות און עונה, האב איך ענק שוין געזאגט, דער רמב"ן זאגט עונה מיינט די ליבשאפט ארום און ארום, צו צו אויפהייבן איר נשמה, נישט סעקס א שטופ און אנטלויפן, עונה איז די נשמה, אזוי זאגט דער הייליגער רמב"ן, קוקטס עס נאך, איך געב אייך אן אדרעס, שאר כסות ועונה, נישט ארויסצוגיין, אקעי דאס. איז על פי דין די גמרא אסור, מען טאר נישט גיין שפאצירן, ווייל די גמרא זאגט שאין הכל בקיאים בקרובות. דער חזון איש האט מורא'דיג מקפיד געווען, ער האט געזען א מאן און א פרוי שפאצירן, האט ער געזאגט ס'איז קעגן די חז"ל, שאין הכל בקיאים בקרובות, נישט יעדער קען ענק, און מען ווייסט נישט צו עטס גייטס ארויס פאר זנות, צו זענטס א מאן און א פרוי, איז צו גיין א טריט פאראויס צו כדומה, ס'איז דא וועגן, אבער נישט צו אפרישיעטן און זאגן די ווייב דו ווייסט דו ביסט אזוי שיין, און די אלע גוטע זאכן וואס א ווייב ווארט צו הערן פונעם מאן. דאס נישט צו טוהן דאס איז ממש סועסייד, דעמאלטס האט זי נישט קיין שום סיפוק, און ווען זי גייט ארויס אין די גאס און איינער פייפט איר נאך הייבט זי אן צו זעהן אה, סאמבאדי איז ריעלייזינג דעט איים ביוטיפול, און נאכדעם גייט זי טשיטן, ענד דעטס וואטס העפענינג אל אלאנג, א מענטש מוז זיין געבויעט פון ביידע זייטן גוט, סיי זי דארף אים אדמייערן און אדארן און זאגן א גוט ווארט, און סיי ער פאר איר אויכעט, און איי לאוו יו. צו יו'ר סאו ביוטיפול, די אלע זאכן איז זייער וויכטיג צו זאגן, בעליוו איט אר נאט, ווען נישט טרעפט זי זיך אין די הענטס פון א צווייטן. כ'האב יעצט געליינט א באשרייבונג, די מלכי לייפער איז צוריק געגאנגען אויף עמנואל וואוינען, און די שכנים האבן ארויסגעגעבן בריוון אז זי איז דא, די חזיר'טע, די חזירת, און למעשה ווערט מען יעצט געוואויר אז איר מאן איז א טאטאל א משוגענער, איז א וועקא, איז אויף פילן, איז אלעס. און זעהט אויס אז דאס האט איר געשאדט אויך, מען קען נישט וואוינען מיט א מאן וואס ער איז משוגע ענד דער'ס נאו לאוו ענד עפעקשען ענד נאו גוד ווארדס און ס'זאל זיין אלעס גוט, איטס נעווער גאנא העפען, ווען נישט וועט איר די מילקמען געבן א גוט ווארט דען יו'ל בי אין טראבל, סאו וועגן דעם זאג איך ענק די תקנות דארף מען סקרעטשען, ס'איז דא פאר אפאר בני עלי' וואס ס'איז גוט, ס'איז דא בני עלי' וואס זיי פאסטן אזוי ווי דער אר"י הקדוש זאגט אויך, ס'איז דא וואס זיי פאסטן שובבים אויך, אבער וויפיל מענטשען קענטס עטס אזוי וואס זיי פאסטן שובבים? ווער קען דאס באווייזן? ס'איז דא וואס האלטן זיך נאר צוריק פון נישט צו זינדיגן אין שובבים, איז אויך עפעס. דער מגן אברהם זאגט ווער ס'איז נישט נזהר א גאנץ יאהר פון פת עכו"ם זאל כאטש עשרת ימי תשובה זיין נזהר, זאל כאטש זיין עשרת ימי תשובה נזהר נישט צו גיין מיט א שיקסע. ניין דאס זאג איך נאר סארקעסטיקלי ער זאל זיין אייביג נזהר אבער על כל פנים עפעס. דאס איז בנוגע לגבי די תקנות. און יעצט לגבי בנוגע אז ס'זאל זיין איבעראל, דאס האט גארנישט מיט גער, אין יעדן חסידישן פלאץ מוז זיין א מענטש וואס ס'זאל דיך אויסהערן, נישט קיין משמרת הצניעות, זיי האבן אונז אפגעהארגעט, ס'דארף זיין א מענטש וואס ס'זאל אויסהערן פינקטליך, ווען א פרוי האט א קאמפלעינט אז דער מאן וואוינט ווי מ'טאר נישט, צו ווען מ'טאר נישט, צו כדומה וואטעווער די קאמפלעינט איז, זאל זיין א. אוזן קושבת, א אויער וואס ס'הערט אויס, דאס ווייבל איז נעבעך גענוג ביטער אז זי דארף דורכגיין די חמשה ימי טומאה שבעה נקיים און זיך רייניגן פאר איר מאן און ס'ראשה ואבריה כבדים עליה, און נאכדעם ווערט זי פרעגנענט, שי העז אינאף פראבלעמס, זי וויל ברענגען א כשר קינד אויף די וועלט נישט קיין חזר'ל, און דער'ס נאטינג ראנג, ס'זאל איבעראל זיין א מענטש ווער עס זאל אויסהערן די קאמפלעינטס, און נישט אפאר ליידיגייערס. זיי האבן אויסגעהערט די קאמפלעינטס אזא יוסף דוד קרויס מיט אנדערע, זיי האבן אויסגעהערט די קאמפלעינטס און זענען געלאפן, אה, מען גייט דיך לייגן אין חרם, געב צוואנציג טויזנט דאלער, איך הער יוסף דוד קרויס קויפט שוין נישט מער קיין דירות פאר די קינדער און די אייניקלעך, ס'קומט שוין נישט אריין קיין קעש פלאו, ער האט זיך באקלאגט פאר איינעם, דער נחום ראזנבערג האט דאך אונז דערהארגעט אויף טויט, איך האב אים נישט דערהארגעט אויף טויט, אויף טויט וואלט איך געווען דערהארגעט ווען יעדער בעט צוריק דאס געלט, מען זאל גיין צו די פאליס און עפענען א פייל אז מען האט דא געעקסטארטעט מיליאנס אוו דאלערס. סעקס און אז ער וועט זאגן ווייל ער האט געשטופט צו געטאטשט א קינד, טעיק די בלעים און פעי די פרייז, באט דיין געלט זאלסטו צוריק באקומען. אנבעליוועבל וואס דא האט זיך אפגעטון, ס'איז אנבעליוועבל, און אפילו ווען מ'קען ברענגען הוכחה דו האסט געשטופט מיט א קינד, ס'איז שוין מסתמא פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישאן, סאו קיין גרויסע זאך וועט מען דיר נישט טון, אבער קודם וועסטו צוריק קריגן דיין געלט פון דעם גנב, און דאס דארף מען טון, זיי האבן דאס נישט געטארט טון, ס'דארף זיין ערנסטע מענטשן, און זאלן אפילו נישט זיין קיין רבנים, כ'האב ענק געזאגט. ווילאנג רבנים זענען אינוואלווד וועט נישט זיין יושר. מיך הארט גארנישט אז ס'ען זיין אפאר סייקייטריסטס און סייקאלעדזשיסטס וואס זיי קענען פארלירן די לייסענס און מ'זאל דורך זיי טרייען צו סאלוון די פראבלעמס וואס דער אינגערמאן האט. כ'על דיר מסביר זיין א זאך. דער אינגערמאן לויפט ארום אלס בחור און שטופט א צווייטן בחור און שטופט אים אין פיסק און טוט אלע עבירות שבתורה. יעצט האט ער חתונה, וואס איז ער געווארן געזונט? איז במילא דארף מען אים נעמען פאר טערעפי און זאגן הער אויס, דו מוזט אויפהערן די אלטע דרכים, יו העוו טו ווארק וויט יורסעלף. ווען נישט עסטו זיין א מאבד כל מה שנותנים לו, און דעמאלטס עמיר ערגעץ אנקומען, און ביז דעמאלטס האמיר נישט קיין קאמיוניטי, האמיר תקנות, גערע תקנות, אבער פאר וואט עווער איטס ווארט. יעצט מען קען נישט לייגן דעם שילד, דעם גאנצן שילד אויף די גערע תקנות, ווייל די סאטמארע האבן נישט די אלע תקנות, און די וויזשניצער אויך נישט, און ווי זענען זיי געגאנגען אזוי ראנג? זיי האבן דאך נישט די אלע תקנות. די תירוץ איז ס'איז דא צוויי זאכן וואס איינס האט נישט צו טון מיטן אנדערן, די צוויי זאכן זענען אן ערנסטע פראבלעם פאר כלל ישראל, איינס איז די גערע. תקנות, און די אנדערע איז אז ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן. ווען א אינגערמאן וויל חלילה אראפפירן זיין ווייב פון דעם אידישן וועג. איך האב אסאך אינגעלייט וואס איך האנדל מיט זיי קלאוס, און זיי האבן געוואלט אראפפירן די ווייבער פון אידישן וועג, און זיי האבן זיך נישט געלאזט, און זיי האבן א דיעל מיטן מאן, דו גיי זיי מחלל שבת, דו גיי וואוין מיט זונות, מיט שיקסעס, דו טו וואס דו ווילסט, איך וועל עס נישט טון, און צוביסלעך מאכט מען חתונה די קינדער, און א גוטן טאג. צו דאס איז דער בעסטער וועג? לכאורה נישט. צו ס'איז דא אן אנדערע וועג, דערווייל איז נאכנישט דא. ווייל קיין שום רב איז דא נישט דא צו העלפן. יעדער איז דא דיך צו באגראבן. און דאס איז אונזער פראבלעם. מ'האט א קאמיוניטי, א קהילות, מיט אלעם וואס דו ווילסט איז דא. ס'איז דא יקרא דשכבי, ס'איז דא פאר די לעבעדיגע, פאר די טויטע, וואס דו ווילסט איז דא. נאר איין זאך איז נישט דא. א נארמאלע קהילה וואס א אינגערמאן זאל האבן וועם צו פרעגן אן עצה טאמער ער האט שלעכטע דרכים אינהעריטעד אלס בחור. ער האט אלס בחור ארום געטרענט און געטון כל דבר אסור און יעצט וואס מיינט ער? ס'עט זיך אויפהערן? אה יעצט א נארמאלער מורה הוראה טויג נישט צו דעם ווייל דער נארמאלער מורה הוראה איז דאך אויך ביזי מנשה מר נויפאך, ער זוכט דאך אויך דאס ווייבעלע, סאו קענסטו אים נישט פרעגן אן עצה, ממילא דארף מען האבן סייקאלעדזשי און סייקייעטרי, איי עסטו פרעגן דער סייקייעטריסט און סייקאלעדזשיסט דארף דאך אויך זיין ווייבעלע, ער איז אבער געלערנט, געטרעינט וויאזוי ער זאל רעדן צו דיר, וואס דאס האט נישט דער רב און נישט דער דיין און נישט די אלע שדים ארום און ארום, מען נעמט מענטשן אין קהילה זאלן פירן, זיי האבן נישט קיין מושג וויאזוי מען רעדט צו א יונגערמאן, שוין. מיט דעם האמיר געענדיגט. די פרשה פון וויינשטיין. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם ווער ס'זוכט א גוטע אינוועסטמענט זאל ווערן א דאקטאר אריינצולייגן הירינג עידס ווייל אלע מענטשן אין בארא פארק גייען ווערן טויב. איך גיי דא דורך פינף מינוט אין די גאס איר ווייסט וואסערע א קולות דא טוט זיך פא פא פא עט די ענד וועלן זיי אלע ווערן טויב הא הא הא. הא הא. ס'איז א טעלעפאון מען האט מיר געזאגט אז ער איז געווארן טויב ביי די פופציג, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל ער האט געפיקסט טעלעפאונס און יעדעס מאל האט ער געמוזט אויסהערן וואס די טעלעפאון ענטפערט אים צוריק, בקיצור ס'האט אים געשאדט צו די אויערן, ער האט זיי געסאוט און ער האט געווינען, איך האלט אז די אלע וואס זיי פייפן מיטן הארן דארף מען זיי סאוען און איינזעצן, זיי מאכן טויב דעם עולם, אך אה עניוועי לאמיר צוריקגיין דא צו אונזער שמועס. סאו האמיר שוין פיינעלי דיסיידעד וואס איז מיט גער, נישט די תקנות זענען די גאנצע פראבלעם, און אויב ס'דא פלעצער וואו ס'איז נישט דא תקנות איז אויך דא פראבלעמען, למשל סאטמאר און פאפא און וויזשניץ, יעצט ס'מוז זיין אז נישט די תקנות זענען די גאנצע פראבלעם, ווייל טאמער וואלט געווען די איינציגע פראבלעם נאר די תקנות וואלט דאך נאר גער געהאט פראבלעמס, פארוואס איז דא וויזשניצער אינגעלייט, א איד פון זעכציג יאר לויפט ארום כאפן. טעקסיס אין נייעק פארוואס איז דא אין אלע חסידות'ער איז דא דעם יענע זאכן אין פאפא איז געווען א איד וואס האט אנגעזייט א שווארצן און אין סקווער אויכעט אויב די תקנות זענען די גאנצע פראבלעם פארוואס איז דא די פראבלעמען איבעראל איז די תירוץ איז אזוי ווי איך זאג די תקנות זענען נאר א חלק פון פראבלעם בכלל די תקנות קען מען דאך איבערקומען די תקנות זאגט מען פארן ווייב איך בין מסכים צו אלעם וואס די רבי זאגט צו אלעם מסכים, אבער ער נעמט אלס פלאס ווען איך און דו דארפן. ס'דא אזא שפריכווארט וואס מ'זאגט אז די גערער זאגן אן אנדערע טשיעט מיט אן אנדערע ווייב, און זיי טשיעט מען נאר מיט זייער ווייב דעמאלטס ווען די תקנות ערלויבן נישט אז מ'זאל וואוינען, אבער דער אמת איז ס'איז נישט גוט ווייל טאמער הייבט מען אן צו טשיעטן עווענטשעלי טשיעט מען אויף הלכות נידה אויכעט, דאס איז זייער א שווערע ספליט העיר דיסיזשען, דאס מעג איך, דאס טאר איך נישט, דאס זאגט דער אייבערשטער, דאס זאגט דער קאמענדאנט, דאס האט דער רבי געזאגט, איט דזשאסט מעיקס א ווערי ווערי ביג פראבלעם אין מעריד לייף. יעצט דער סיגוטער, איז דאך געווען אן אלטער שייגעץ, ער האט אונז געגעבן נבילות וטריפות, ס'איז דאך אויך אויף כל דבר אסור, פאר א דאללער האט ער זיך פארלוירן, פונקט אזוי ווי נחמיה וועבער האט זיך. פארלוירן אויף א נקבה. עניוועי, ס'איז געווען אמאל א צייט ווען ער האט געוואלט איינפירן אז חתן כלה פלעגן אין יחוד שטיבל געבן א קיש. אזוי האט מען עס אויסגעלערנט ווייל ס'איז דאך דער זעלבער רמב"ם. איז בקיצור, ער איז געגאנגען אין סיגוטער רב און ער האט געהערט אז ס'הייסט דאך העי מ'געבט א קיש פאר די כלה. העי דו אלטער חזיר דו האסט נישט געדענקט ווען דו האסט געקישט דיין כלה צי דיין ערשטע ווייב ווען דו האסט אנגעמאכט א שטוב מיט קינדער? וואס איז יעצט געווארן? עניוועי, האבן די מדריכים געזאגט יא, מ'האט אונז געהייסן אונז זאל מיר זאגן, האט ער געזאגט בשום אופן נישט מ'זאל אויפהערן. למעשה ס'איז נאך היינט דא באבעס, זענען שוין אלטע באבעס, זיי קענען נישט מוחל זיין דעם חתן אז ער האט נישט געגעבן א קיש, זיי האבן געווארט אין יחוד שטוב האבן זיי געווארט אויף א האג און א קיש, איך דענק איך האב אמאל געלערנט מיט זייער א חשוב'ן חתן, ער איז געווען א בן עלייה, האב איך אים געזאגט איך וויל געבן זאלסט געבן א האג מיט א קיש פאר די כלה, זאגט ער נחום ביסט משוגע איך וועל דאס טון? זי שפרינגט ארויס פון די פענסטער, זאג איך אים ניין ניין ניין זי וועט דיר צוריק געבן א האג מיט א קיש, און ס'האט געארבעט. און ס'אונז זעמער אלע בשר ודגים'ס וכל מטעמים. און אזוי זאגט רבי אהרן, איינער זאגט אים, ער האט די מדריכה געזאגט מען טוט זיך אויס נאקעט, מען לייגט זיך ארויף אויף א מיידל, זאגט ער, איך האב אזוי געמאכט קינדער, די דברי יואל האט אזוי געמאכט קינדער, און דער ישמח משה האט אזוי געמאכט קינדער, און למעלה בקודש. ס'איז יומען נעיטשער. איז בקיצור, ס'האט זיך אפגעטון א מלחמה, רב וואזנער האט זיך אריינגעלייגט אין די פרשה, און ער האט געזאגט פארן סיגוטער ער זאל זיך ארויסלאזן פון די אלע זאכן, אזוי פירן זיך כלל ישראל אלע יארן, בקיצור דער סיגוטער האט נישט געוואלט הערן, ס'האבן אנגעהויבן אריין. קומען קאמפלעינס און ס'האבן אנגעהויבן צו קומען עד כדי כך מ'האט זיך גע'גט אויכעט, כלה האט געזאגט וואס איז ער א בהמה וואס איך גיי זיין זיין עבד כנעני אפילו א קיש געט ער מיר נישט, אין טאג פון די חופה איז די כלה די שענסטע וואס וועט זיין אין איר לעבן, ס'האט איר בסך הכל גענומען חדשים אויסצופלאנען ווער ס'זאל מאכן די אייבראוס מיט די לעשעס מיט אלעם, אה דו קענסט איר נישט פארגינען צו זאגן יו אר סאו ביוטיפול, יא ביסט איין שטיק לאוו, און אז דו קענסט איר נישט געבן א קיש דען יור נאט ווארט עניטינג. אפילו ווען דער סיגעטער זאגט אן זאלסטו עס נישט טון דארפסטו עס אויך טון. עניוועי, דער סוף איז געווען ס'האט אנגעמאכט א חורבן און מען האט עס מבטל געווען. מבטל געווען מען געט יא א קיש און פארטיג. איז דאס איז אין וואסערא סאסייעטי מען לעבט. יעדער משוגענער, בפרט נאך דער סיגעטער איז שוין געווען דעמאלטס אלט אכציג יאר, ער האט געפירט די גרעסטע אימפעריע אין די וועלט און ס'האט אים נישט געקאסט גארנישט, האט נישט געמוזט אויף זיין חצות וועגן דעם, צו מטהר זיין אישה לבעלה. ער געקענט ווייטער זיצן אין מיאמי ביים ביטש. ער געקענט זיצן אין א געי קלאב, מען האט אום שבת פרייטאג נאכטס איז ער א האלבע שעה שפעטער אהיים געקומען אדער האט פארפאפן דארט און ער איז ביזי מ'זאל יא געבן א קיש און נישט געבן א קיש ער כאפט נישט וואסערע חורבן ער מאכט נאר ברוך השם סאטמער גענוג קלוג סאטמער איז נישט גער זאגט אז ווען גערער רבי זאל אויסטון דעם ספאדיק זאל אהיימקומען מיט א היט אום שבת און זאגן די חסידים זאלן ברענגען היטן ווייל ס'איז צו טייער די ספאדיק נעמען זיי אלע קומען אריין מיט א היט ס'איז אמת אבער ווען גערער רבי האט געזאגט מ'זאל האלטן תקנות איז די וואס זיי קענען נישט די פאלן נעבעך ביטער דורך. יעצט ווען סאטמאר רב זאל זאגן מ'זאל נישט וואוינען מיט די פרוי נאר דעמאלטס דעמאלטס און דעמאלטס, איך רעד נישט פון סיגוט רב איך רעד פונעם אלטן סאטמאר רב, וואלט אים יעדער געזאגט גאו פליי ע קייט דעטס איט, און דאס איז גוט, ס'איז מורא'דיג גוט אז מ'ווערט נישט פארקויפט פאר א רעבין, ער קען אויך האבן זיינע שארט קאמינגס. יעצט ס'דא דא, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'דא דא א טשייניז האטעל אויף ערגעץ אויף טוירטי ניינט סטריט אין בארא פארק, וואס זיי האבן אריינגענומען דעם וועג דעם חזר. יעצט הער איך אז דאסקאלאוויטש גייט שוין אויכעט אין דעם האטעל ווייל ס'טאר נישט זיין ווי ס'איז דא קינדער. נאכדעם האב איך געהערט אז מ'האט שוין דאסקאלאוויטשן פון דארט אויך ארויסגעווארפן, קודם ווייס איך נישט ווי ער האט פופציג זעכציג דאלאר א טאג צו באצאלן, און צווייטנס ווייס איך נישט פארוואס מ'האט אים ארויסגעשטעלט. קען זיין ער האט שוין דארט אויך געפאטשקעט. אבער דער עיקר איז דער צוריק געבליבענע קינד וואס איז כמעט אויף די מאנגעלויד בארדערליין, דער פאפא רב, דער היינטיגע רבי, מאכט זיכער אז ער זאל נישט געבן א גט פאר זיין פרוי, און נאך א זאך מאכט ער זיכער אז ער זאל זיך דרייען אין די גאס. איך האלט אז פאפא דארף אים געבן עפעס אין קעלער דארטן אין ענקער גרויסע שול, האסט אים ארויסגענומען, האסט זיך געווען איגער ער זאל זיך דרייען אין גאס. יעצט האב איך געוואלט רעדן וועגן נאך א זייער פארווייטיגטע פרשה אין מאנטשעסטער, איז דא א יונגערמאן וואס ער ווייסט אז מען האט אנגעטאטשט א פערצן יעריגן בחור, אין די מקווה. און ער שטעלט זיך אין די לענג און די ברייט קעגן די גאנצע שטאט און קעגן דעם שייגעץ טמא ארור הרשע אשר וועסטהיים, ער רופט זיך א רב אונז געבן אים סופארט ער זאל נישט מורא האבן און די רבנים זאגן שוין אז זיי האבן ארויסגעלאזט דאס צאצל פון מויל אמאל האט מען זיך נישט געטרויעט רב וועסטהיים האט געזאגט בה היינט לאכט יעדער. נאר יעצט טעראריזירן זיי דעם יונגערמאן פרייוועט אז זיי זאגן ער ארבעט איליגעל און ער האט עפעס א קינד ביי זיך, ער האט טאקע זיין משפחה א קינד און ער האט נישט קיין מורא, איך האב אים געזאגט גאו טרו איט, איך האב אויך געהאט די זעלבע מיט די שקצים, איין שיינעם טאג זענען זיי געגאנגען, כ'בין געקומען אויף לאנדאן אויפצוטוהן קעגן פעדאפיילס, איז געווען דארטן עפעס איינער וואס זיין שוואגער איז געווען א מלמד אין א מאדערנע תלמוד תורה אין גאלדערס גרין, ער האט אנגעהויבן צו מאכן קולות פאר די פאליס, מען האט מיך געוואלט הרג'ען נאכדעם, ס'איז דורכגעפארן א פאליס קאר מיט עלף פאליס. זיי האבן מיך אריינגענומען אין סטעישאן, און נאכדעם האט ער זיך גענומען שרייען אז איך האב אים פארקויפט דראגס, איך האב אים געמאכט קראנק. ליטל דיד הי נאו אז איך בין בכלל נישט געווען אין ענגלאנד, כ'בין דעמאלטס געקומען פון פליגער. האט זיך געוויזן אז ער איז א ליגנער. כ'האב געזאגט, דאס איז כן בנות צלפחד דוברות, דאס איז די אידישקייט, און דערפאר האט דאך היטלער אויסגעבלוטיגט די אידן. אז ס'זענען אזאלעכע רשעים, האסט געטון עפעס, טעיק בלעים. זיץ רואיג, זאג כ'על עס מער נישט טון. ניין, מען כאפט אן גאר יענעם און מען זאגט, אה. יענער האט עס געטוהן און איך מוז יענעם באגראבן. איז למעשה האט ער געזאגט כ'האב פארקויפט דראגס און ס'גייען זיי האבן געפרעגט ווי איך שטיי איין האב איך געזאגט איך שטיי איין ביי איינעם און זיי האבן גראד געשיקט דארט אהין שמעקעדיגע הינט און זיי האבן גענומען ביידע מיינע פעקלעך זיי האבן עס געברענגט אין פאליס סטעישן נו הער איך ווי דער הויפט סארדזשענט זאגט נאט א טרעיס אוו דראגס נאט א טרעיס שטומל א טרעיס זיי האבן אזעלכע מאשינען וואס זיי ווישן אפ די הענט וואס מ'האט אנגעכאפט זיי זעען גראד שטומל א טרעיס. סוף איז געווען אז מען האט יענעם איינגעזעצט דעם שוואגער זיינעם און ער איז געגאנגען זיצן אויף אסאך יארן, און דאס גייט עטס ענק אויסלערנען, ווען עטס עט זיין א תולה כללו ס ביי חיירים און יענעם וועלן באגראבן עט עטס אזוי באגראבן ווערן אזוי ווי ס'קומט זיך ענק, און שפילטס ענק נישט אסאך ארום ווייל עט די ענד האלט מען שוין אין אמעריקע ווי מען האט געהאלטן אין ניינטין טערטי ניין ביי היטלער, מען האלט שוין נישט ווייט, ס'איז שוין געווען היינט א שוטינג אין. אין בעי פארקוועי, ווידער מען האט געשאסן אויף א שווארצן, די שווארצע גייען ענק אויסמארדען עטס עט זען חס ושלום פארוואס. ווייל עטץ האטס ענק אזוי אויפגעפירט. מ'האט גענומען א מענטש וואס האט געוואלט איינזעצן ברוך מרדכי'ן, און מ'האט גאר ענק איינגעזאגט אז ער איז גאר דער וואס האט געטון כל דבר אסור, און מ'איז געגאנגען אים באגראבן. פארוואס? ווייל ברוך מרדכי איז משה טעראריסט'ס א קאזין? סאו וואט? זאל ער גיין זיצן. ס'איז נאכנישט ערלעדיגט די גאנצע פרשה. ווארטס נאך אן, זע וואס ס'גייט נאך קומען. אזעלכע מחוצפים צו זיין? דאס האט ענק די תורה געלערנט אלע יארן? דאס האט ענק די רבי געלערנט אין די שלשידעס תורות? איט לוקס לייק יעס, ביקאוז דעטס אבאוט די אנלי טינג דעט יו דו. געגאנגען באגראבן יעדן, זיי האבן מיך אויך געוואלט באגראבן, איך ווייס זיי האבן גע'מסר'ט ווייל איך האב באקומען דעמאלטס פון אלע פלעצער ווי איך האב אקאונטס אין די בענק און שעירס, אלע האבן באקומען א בריוו, אלע, פון אלע האב איך באקומען א בריוו אז די גאווערמענט אודיטעט אלע בוקס, זיי האבן אלעס גע'אודיט און זיי האבן ברוך השם גארנישט געטראפן. זענען זיי געגאנגען יעצט פאר דעם יונגערמאן זיי זענען אים יורד לחייו, זיי טוען אים אן כל דבר אסור, אבער. די שטאט זעהט שוין ס'איז מער נישט קיין הפקר וועלט, כ'האב שוין געשיקט א מעסעדזש פאר דעם הר' דענקער ער זאל זיך נישט מישן ווייל דער טראמפ וועלן מוזן פארן אויף ארץ ישראל זיך באהאלטן, זיי זעהן שוין די געים איז אווער מ'קען שוין נישט, אודאי עס וועט נאך זיין חבלי לידה איבעראל דא און דארט כ'מיין אבער דאס איז א רשעות און דער אשר וועסטהיים דער שייגעץ טמא דער דארף אראפטרעטן ער טאר נישט זיין קיין דיין און נישט קיין רב און נישט גארנישט אויסער דעם וואס ער האט געהאט טרייפות און ער האט געהאט א מקווה פסילה אבער נישט קיין מענטש אויך נישט ער לאזט צו אז מ'זאל טאטשן קינדער? וואס פאר א מין חיה איז דאס? יעצט דער חזר איז גאר זיינס א נעפיו, בן ציון ערלאנגער, ער איז גאר זיינס א נעפיו, וועגן דעם בעקט ער אים, און דאס אלעס מעג א רב טוהן? דאס איז אלץ דזשאסטעפייד? איך בין עומד וצווח, ער איז נישט קיין רב, ער איז א שייגעץ, לאזטס אן קאפ פון אים, האטס נישט קיין דרך ארץ פאר אים. דער טאטע פון קינד האט מורא, פרעג איך אים וואס האט איר מורא? זאגט ער הרב אשר, זאג איך אים ס'איז נישט קיין הרב און ס'איז נישט קיין אשר, ס'איז הרב א רשע, האטס נישט קיין מורא מער. ברעכטס אראפ דעם עול פון די שקאצים רבנים. אזוי וויי צו טון פאר א אינגערמאן? נאר גארנישט, כ'האב געזאגט דעם אינגערמאן ס'זאל דיך נישט שטערן גארנישט, זאלן זיי זאגן, נאר אלעס וואס זיי זאגן רעקארד און שיק צו די פאליס, ביקאויס ס'איז דא א סיסטעם טו דיס מעדנעס, ווען נישט וואלט דאך ס'יעדער געטון. סאו למעשה, אונז האפן מיר מיט יענעם, און מ'האט יענעם אויפגעפיקט, אבער אונז האפן מיט דעם. נישט ארויסלאזן און זיי גייען זאגן אז ער האט געטאטשט קינדער, אזוי ווי זיי האבן געוואלט ביי מיר אויך זאגן איך האב דאס געטון איך האב יענץ איך האב שרצים אין אוקריינע האב איך אלץ געזאגט פיין איך וויל דורך גיין מיין פראסידזשער און עטץ וועט דורך גיין ענקערס און דעטס איט און זיי האבן נישט געוואלט זיי האבן זיך זייער שנעל אפגעשטעלט ברוך מרדכי לעבאוויטש און די גאנצע חברה האבן זיך זייער שנעל אפגעשטעלט האבן מיר זיי געזאגט אויב דו קלערסט אמאל ארויסצוגיין זאלסטו נישט אינטימידעטן וויטנעסעס און מענטשן וואס זיי העלפן פאר די וויטנעסעס. און דאס זעלבע גייט דא אויך זיין, ווי מער עטס וועט אים שלאגן, אלץ מער גיי מיר זיי צוריק שלאגן. און בכלל מאנטשעסטער, וואס זענט עטס אזעלכע בהמות? ווילטס האבן דעם חזיר אין די גאס? ער האט שוין מכשיל געווען אסאך קינדער, און נישט סתם געטאטשט, משכב זכר'ט איינעם מכשיל געווען איבער א יאר, יענער וויינט יעצט, אין ענגלאנד איז נישט דא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאן, קומט ער יעצט ארויס, ער זאגט ער האט אים געהאלטן האסטידזש איבער א יאר. און א האלב יאר האט ער אים געשטופט אין אחור אריין, רעגלמעסיג. אזוי ווי אסתי וויינשטיין וויינט אז מ'האט איר געהאלטן האסטידזש ביי א מענטש אפאר יאר, דאס זעלבע וויינט דער אינגערמאן היינט אויך, און מ'גייט דאס נישט צולאזן. איטס טשעינדזשינג טיימס און איטס גאנא טשעינדזש פאר עוועריבאדי, נישט נאר פאר די קאטוילישע קירכעס נאר אפילו להבדיל ביין טומאה לטהרה ביי די רבנים אויך, איטס גאנא טשעינדזש. יעצט איז דא א יונגל וואס איז דערטראנקען געווארן אין שווימען, דערטראנקען, ס'קען געשעהן, אן עקסידענט קען העפען, און ווי איז געווען די לייף גארד? אין וועלכן סווימינג פול איז עס געשעהן? און יעדער שטייט און זאגט ליגן, דאס איז דאך אונזער חרבן. כ'געדענק נישט מיר געדאכט ס'איז דערטראנקען איינער גרינפעלד אסאך יארן צוריק אין סקולענער קעמפ דארט האבן די ראוזענס אויף סאלט לעיק אויסגעפאפט ער פער צופאל האט זיך אריינגעגליטשט עי סטאפ די גארבידזש מ'טאר דארט נישט גיין שווימען נאר דאס איז אונזער קראנקהייט אלעס באהאלט מען באהאלט מען באהאלט מען שוין יעצט זעמער גיין ווייטער. יעצט דער רשע וועסטהיים זעהט נאר אז אידן זאלן האבן טרייפות צו עסן מיט זיין סאלעב אבער דער רשע וועסטהיים געט נישט אבאכט אויף חינוך פון די קינדער און דאס איז וואס איך טענה אז אין יעדע קהילה דארף זיין צו וועם מען זאל קאמפלעינען, איך הער זאגן אז דאס יונגל, ליידער דעם וואס מ'האט מטמא געווען, דרייט זיך שוין איבער א יאר אין די גאס, פארוואס? ער האט א פראבלעם? ער קען נישט איינזיצן אין חדר? וואטעווער די סיבה מעי בי, איטס אירעלעווענט, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, און אזא יונגל איז נעבעך וואלנערעבל ווייל ער האט נישט צו וועם צו גיין, און מ'געט אים א כאפ אן, און מ'מאכט מיט אים צו די זאך, הערסט איך הער זאגן די טאטע איז א משוגענער א ברסלב'ער, ער האט נישט אינזין דעם חינוך פון די קינדער, ס'איז נישט מיינע ביזנעס צו ס'איז אמת צו נישט. דער טאטע האט זיך נישט וואס צו זארגן, ווייל ר' נחמן וועט דאך אים ארויסשלעפן ביי די בארד און די פאות און ביי די מעשה, איך ווייס נאך נישט מער ווי נאך. אבער וואס טוט מען נעבעך מיט אזא יונג קינד? אים איז מען מכשיל, ער וועט בלייבן א גוי גמור און ער וועט גיין מכשיל זיין אנדערע, און ער האט נישט קיין חינוך. און ווי איז רשע אשר וועסטהיים? ער איז ביזי מיט הכשרים. אין א וועג הייב איך שוין אן צו טראכטן. פארוואס לעיזער בערלאנד האט געשלעפט די פרויען ביי די דאדא מיטן אותו מקום און ער האט מיט זיי געוואוינט און ער האט זיי געקושט, זעהט אויס ער וויל זיי אויך ארויסשלעפן פון גיהנום. אז מען לערנט פאלש יעדן צדיק'ס מימרות ווערט נאכדעם א חורבן. דער ברסלב'ער מלמד אין ארץ ישראל אין ירושלים וואס מען האט אים געגעבן צוועלף צו דרייצן יאר, ער איז אן אייניקל פון דעם. געווען פון די עלטסטע זקני חסידי ברסלב, דער פון די עלטעסטע, זיינס אן אייניקל, איז געווען א מלמד, מען האט אים געגעבן, איך געדענק נישט וויפיל יאר, מיט א צוויי יאר צוריק, יעצט כאפ איך שוין, זעט אויס ער האט אויך געוואלט ארויסשלעפן יענעם יונגל, נאר קיין בארד און פאות האט דאך נישט דאס יונגל, האט ער אים געוואלט ארויסשלעפן ביי די מעשה, סאם האו מוז מען אים ארויסשלעפן, ניוואר? שוין האטס מיר אלע א גוטן און פרייליכן שבת.